א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח. כ'האב געוואלט זאגן א שטיקל הספד אויף הרב הגאון הצדיק ר' פישעלע הערשקאוויטש, ס'האט געוואוינט ביי אונז אין וויליאמסבורג א איד וואס האט געהייסן ר' פישעלע הערשקאוויטש, ער איז געווען א רב, ער איז געווען בקי בכל מקצועות התורה אין נגלה אין נסתר, ס'דא עפעס איינער פון די קאמארנער קינדער, זיי האבן ארויסגעגעבן א סידור פון קאמארנא, מ'איז געזעסן ביי אים טאג און נאכט, ער האט זיי אלעס מסביר געווען, ער איז געווען אין אלע עניינים א מושלם. איך פלעג צו דעם איד אסאך אריינגיין, דורכשמועסן אסאך עניינים אין הלכה, איך האב ביי אים געלערנט מראות אויך, און איך האב מיך פארהערט ביי אים מקוואות, איך געדענק נאך ווי היינט, איך בין אריינגעקומען, געמאכט אן אפוינטמענט עלעווע אינדערפרי, און איך זעץ מיך אראפ קעגן איבער אים ביים טיש, און ער זאגט מיר אזוי, איך האב נאר איין שולחן ערוך, איך גיי עס דיר געבן, ווייל איך קען אויסענווענדיג, יעדן סעיף קטן אין מקוואות. און ממילא טאמער דו'סט דארפן עפעס נאכקוקן איז האלט דיר דעם שלחן ערוך. אבער זאג איך ר' פישעלע איך קען אויך אויסענווענדיג יעדן סעיף קטן און איך קען אפילו יעדן פתחי תשובה מיטן סעיף קטן. זאגט ער אזוי? פיין. האט מען נישט געעפנט דעם שלחן ערוך ס'איז געבליבן ליגן צוגעמאכט אויפן טיש. און ער האט מיך אנגעהויבן צו פרעגן סעיף קטן דא סעיף קטן דארט דער ש"ך דער טורי זהב. איך האב אים געזאגט אלעס אזוי כ'מיין איך בין שוין דעמאלטס געווען מסתם צען אדער פופצן יאר אין די מקווה ביזנעס איז למעשה ער האט געפרעגט צוויי דריי שאלות און ער האט געזאגט איך זעה אז דו קענסט האט מיר גראד געגעבן זייער א ווארעמען בריוו אז איך קען מקוואות יעצט איך וויל נישט זאגן מיין גדלות ווייל איך קען דארטן די פאר סעיפים מקוואות אבער זיין גדלות איז אז ער האט געקענט אויסווענדיג אויפן סעיף קטן ס'איז אינטערעסאנט עניוועי. איך פלעג זייער אסאך אריינקומען צו אים, און זייער אסאך מאל איז דער סאטמארע דיין ר' ישראל חיים מנשה געזעסן אויפן טעלעפאן מיט אים, און דורך געשמועסט זייער שווערע הלכות. ר' ישראל חיים איז געווען בסך הכל א מגיד שיעור, געלערנט אין ליטווישע ישיבות, און ער איז געווען א מגיד שיעור. מ'האט אים אריינגענומען ווייל מ'האט געמוזט האבן איינעם זאל שמייסן, מ'האט געמוזט א שמייסער, דעמאלטס איז אזוי, דער סיגוטער האט אריינגעשטעלט זיינע חברה, די רעבעצין אירע חברה. האט מען גענומען דעם ר' ישראל חיים מנשה, ער האט אזוי געפיט צו זיין סאטמארע דיין כמעט ווי איך וואלט געפיט צו זיין סאטמארע דיין, לא קרא ולא שנה, א נערוועזער משוגענער, א צודרייטער געווען, ער האט געשריגן אויף אינגעלייט וואס זענען געקומען פרעגן שאלות, איז געשטאנען א צעטל ביי די טיר אז דער דיין נעמט אן פון זיבן אזייגער, און באם אז ס'איז דא דארטן איינער אינעווענדיג איז מען בארעכטיגט אריינצוקלאפן אין די טיר. טאמער איינער האט א שאלת נשים, ווייל מען ווייסט דאס איז וויכטיג און מענטשן זענען געגאנגען ארבעטן, און דער אפגעריסענער פערד דער דיין האט זיך אמאל אויסגעשריגן אויף א אינגערמאן וואס קלאפסטו מיין טיר ווייל דעמאלטס איז געזעסן איך ווייס ר' סנדר מיט נאך אפאר די לעקערס פון קהל און ס'איז געווען צו א הייליגע מיטינג אז מען זאל מפסיק זיין פאר א פרוי מטהר זיין אשה לבעלה דוד המלך מיט אלע זיין גרויסקייט ס'איז מורא'דיג! ער האט געמאכט דעם תהלים, ער האט אלץ געוואוסט דער אייבערשטער איז דער וואס ער שיצט אים, ער האט זיך אלץ פארלאזט אויפן אייבערשטן, און ער האט איינגענומען די שבע אומות, ער האט זיי אלע אויסגעהארגעט, ווייל ווען מען קומט אריין אויף ארץ ישראל איז געווען דריי מצוות, מען זאל שטעלן א קעניג, מען זאל אויסהארגען די שבע אומות, און מען זאל אויך בויען א בית הבחירה, איז דוד המלך האט עס נישט געקענט בויען, אבער דער אייבערשטער האט עס געזאגט פאר אים דורך שמואל הנביא וויאזוי צו בויען, אבער עס איז נישט יעצט וויכטיג, די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען איז, מיטן גאנצן גרויסקייט פון דוד המלך וואס עד סוף כל הדורות אלע צרות פון כלל ישראל ליגט אין דעם תהילים און מען קען זיך אויסבעטן די אלע זאכן איז נאך נישט געווען גענוג אז דוד המלך זאל הייסן א חסיד וכי לאו חסיד אני זאגט די גמרא אלע מלכים פון מזרח און מערב שלאפן ביז זייגער וואטעווער און איך זיץ מיינע הענט זענען בלוטיג מיט א שאליה, א שאליה מיינט. א פלאצענטע פון א אידישע טאכטער, וויסן צו זי איז מותר לבעלה צו נישט, דאס איז די גדלות פון דוד מלך ישראל. סאו דער פרידמאן ליידיגייער האט געהאלטן אז זיין מיטינג איז וויכטיגער ווי מתיר זיין אשה לבעלה. די סוף איז געווען, די אינגערמאן האט צו מיר צוגעקומען סאך יארן שפעטער האט ער מיר פארציילט, ער זאגט, דו זאלסט וויסן, איך האלט שוין נישט קיין טהרת המשפחה זעקס יאר, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט, און ער דערציילט מיר די מעשה אז דער דיין האט אים. אנגעשריגן כאטשיג שטייט א צעטל אינדרויסן אז מ'מעג אריינגיין טאמער ס'א שאלת נשים, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, פרעגט מיך דעמאלטס יענער אינגערמאן וויאזוי קום איך צוריק אן די רייט טרעק און וואס איז מיט די אלע בעילות אסירות, זאג איך אים הער אויס דעם זייגער קען מען נישט צוריק דרייען אבער טריי פון יעצט צו זיין אפגעהיטן. דאס איז דער דיין, נישט קיין איבערגעגעבענער מענטש, ער איז קיינמאל נישט געווען אין די דיינות אינדעסטרי, ער האט נישט געוויסט וואס דאס הייסט אז א רב דארף וואטשן יעדעס ווארט וואס ער זאגט און אזוי ווייטער. מען דארף וואטשן אז אינגעלייט זאלן נישט ווערן טורנד אף, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, נישט דאס וואס איך וויל ארויסברענגען, ער האט נישט געקענט גארנישט און שווערע שאלות פלעגט ער פרעגן ר' פישעלע, איז למעשה קומט אויס אז די גאנץ סאטמאר קהל איז געווען אנגעדרייט דורך די הלכות פון ר' פישעלע, אבער אונז האבן דעם אידן נישט אפגעגעבן קיין שום כבוד, יעצט, מען האט געזאגט זייער א שיינע הספדים די קינדער די איידעמער, א דור פון תלמידי חכמים. איך האב געוואלט צולייגן מיין שטיקל הספד, עטס ווילט וויסן ווער ר' פישעלע איז געווען? ער האט געוואוינט אין פאבליק האוזינג, דאס איז די גרעסטע הספד וואס מען קען זאגן אויף א רב, ער האט נישט גע'גנב'עט פונעם עולם געלט, ער האט זיך נישט געבויעט קאסטעלן, ער האט זיינע קינדער נישט אויפגעבויעט, ער האט געוואוינט אין פאבליק האוזינג, ער האט געוואוינט פאר ביליג רענט. שטייט אז ווען א מענטש לייגט זיך שלאפן ביינאכט איז די קליינע פינגער גייט ארויף אין הימל און ס'שרייבט אויף אלעס וואס מ'האט געטון א גאנצן טאג, גוטס מיט שלעכטס, איז די גמרא זאגט אז רגזין לא עלה בידו אלא רגזנותא, ווען איינער איז א גערעגטער מענטש איז ער פארלירט דעם חן, ווייל יעדער ווייסט דער איז א גערעגטער משוגענער. טייטשן די ספרים רגזן, ווען איינער רעגט זיך איבערן טאג, לא עלה בידו, אין די האנט וואס ער שרייבט אויף ביינאכט פונקטליך וואס ער האט געטון א גאנצן טאג, לא עלה בידו אלא רגזנות, ער דארף גארנישט מער שרייבן, אין רגזן האט ער אלעס אנגעוואוירן במילא. די זעלבע אויך דא אויף ר' פישלען, מען קען זאגן אויף אים איין ווארט, ער האט געוואוינט אין פאבליק האוזינג, ער האט נישט גע'גנב'עט פונעם עולם קיין געלט, ער האט מיר אמאל געזאגט אז ער צאלט מקווה געלט אויכעט, פארוואס?
ער וויל נישט נהנה זיין פון קהל, ער קריגט א וועידזש און ער וויל דאס אויסגעבן, ער איז אויך מחויב בתורה ובמצוות, ס'איז א מורא'דיגע זאך, און ער געווען א מורא'דיגער איבערגעגעבענער מענטש, איך ווייס ס'איז דא איינער, איך וועל נישט זאגן זיין נאמען, פון מאנרא האט ער ארויסגע'גנב'עט פון אונגארן פון די מוזיעם דארט, די אידישע מוזיעם פון בית מדרש, האט ער ארויסגע'גנב'עט כתב יד מיט אלעם, און דארט האט ער געטראפן צענליגע און צענליגע היתר עגונות וואס ר' פישעל איז געווען אונטערגעשריבן אויף דעם. ס'איז נישט צום גלייבן וואס דער איד האט געקענט נאך גראד נאך די קריג, און גראדע האט מיר געוויזן דער אינגערמאן דער וואס האט גע'גנב'עט די אלע זאכן, האט מיר געוויזן אז איינער פון די רבנים וואס איז געווען אונטערגעשריבן אויסער ר' פישלען איז געווען טאהשער רבי, טאהשער רבי פון מאנטריאל איז אויך געווען אונטערגעשריבן אויף זייער אסאך פון די היתר עגונות, איז למעשה. ר' פישעלע איז געווען א איד וואס ער האט געהאט אין זיך אלעס, גוטע מידות, ביי די הספד האט מען געזאגט אז ער האט געוואוינט אין א הויז וואס איז נאר געווען א טעלעפאן אויבן, עפעס א רייכער איד האט געהאט דעם טעלעפאן, און אז מען האט געדארפט האבן שאלות האט מען געפרעגט ר' פישעלען, פלעגט ער זיך אנטוהן די בעקיטשע און ארויפלויפן דארט אויבן און פסק'נען און זאגן אויפן טעלעפאן וואס מען דארף צו טוהן, אזאלכע אידן איז היינט נישט דא, איבערגעגעבענע מענטשן, סאו ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג. פאר די גאנצע וועלט, ס'דא הונדערטער אידן וואס האבן שטילערהייט נהנה געווען פון דעם איד פון זיין תורה, זיי האבן נאר נישט געטארט זאגן גארנישט, פארוואס? ווייל ער האט דאך געוואוינט אין א פאבליק האוזינג, קומען אריין ביי אים פרעגן א שאלה, און מ'האט נישט געטארט, ווייל סאקמער קאקמער האט נישט געטארט וויסן אז דער איד איז אינוואלווד. יעצט וויל איך זאגן וואס דאס הייסט, א מענטש קען איבערלאזן ירושה געלט, ער קען איבערלאזן ירושה מחלוקת. ר' פישעלע האט נישט געהאט צופיל צו טון מיט סאטמאר ווייל ער איז געווען אין דער אלטער היים ער געווען זייער שטארק אדוק צו זידיטשויב קאמארנא און ס'איז געווען די גאנצע פרשה מיטן חקל יצחק מיט די גאנצע מחלוקת אויף גארנישט על לא דבר האט מען עס איבערגעלאזט פאר אונז אויכעט ממילא האט סאטמאר נישט געקענט נהנה זיין פון דעם איד ווייל מ'האט דאך אים נישט געטארט פרעגן קיין שאלה, און דאס איז ווי שלעכט דאס איז ווען ס'איז דא מחלוקת אין כלל ישראל. ר' פישל איז געווען א מורא'דיגער פוסק, אבער ער האט געהאט אינגאנצן אן אנדערן מהלך פונעם קלויזענבורגער רב. למשל, מ'האט דאך אים געפירט אויף ארץ ישראל, קלויזענבורגער רב האט א תשובה אז מ'טאר נישט טראגן א מת אויף ארץ ישראל, און ס'איז אויכעט געווען דער עירוב, קלויזענבורגער רב האט א תשובה מ'זאל נישט מאכן אן עירוב אין וויליאמסבורג, ר' פישל האט יא געמאכט. און נישט גיין משועבד, און נישט גיין די סאקמערע קאקמערע דרכים אז דו מוזט דיך משעבד זיין. יעצט דער קלויזנבורגער רב ביי די מראות וואס ר' פישעלע האט געהאלטן אז ס'איז מותר לכתחילה האט קלויזנבורגער רב געהאלטן ס'איז נאכנישט מותר לכתחילה און ס'איז דא וואס איז אן אסור אויך. שפעטער ווען דער קלויזנבורגער רב האט געוואלט פארן אויף ארץ ישראל זיך באזעצן האבן אים די אינגעלייט געפרעגט רבי אויף וועם לאזטו אונז איבער? האט ער געזאגט וואס הייסט אויף וועם? האסט דאך א פוסק ר' פישעלע. זאגט ער יא אבער די רבי האלט אנדערש. העי וועיט א מינוט דאס האט מיט דיר גארנישט איך בין דא ווילסט מיך פרעגן פרעג מיך און אז איך בין נישט דא און ער איז געבליבן איז ער איז באגלייבט ער האט אויכעט קבלה און דאס איז אונזער פראבלעם אונז אויב מען האט נישט מיטגעהאלטן אין סאטמאר מיט אלע זיבן הונדערט און דרייסיג משוגענע זאכן וואס זיי האבן דעמאלטס איז מען שוין געווארן פסול אויף אייביג. יענער איז אויך א רב, יענער איז נישט געקומען פון אונטערן פלויט, יענער האט געהאט הוראה פון פריעריגע רבנים, און ס'נאך א מזל אז ס'געווען אזא איד, איך זאג ענק דעם אמת, איך האב געלערנט ביי אים מראות, און איך קען ענק זאגן פאר די היינטיגע אינגעלייט מוז מען האבן אזאלכע מורה הוראות, און כ'האף אז זיינע קינדער האבן מקבל געווען פון אים דעם זעלבן שניט און זענען נישט אזאלכע גרויסע מחמירים, און דער אמת איז אז.

שמע ישראל, נאר ער פארכאפט אין איינע פון די אנדערע צוויי חמורות וואס מ'איז זיך מחויב מוסר נפש זיין, ער פארכאפט אויף עריות, ער און זיינע קינדער און די טאטע און אלע ארום, זאל איך זאגן אז ער האט מער סייעתא דשמיא ווי אן אנדערער רב? הערט אויף מיט די באלאוניס. יעצט ביי די לוויה האט מען געזאגט אויפן הספד אז ער איז אריין אין די מקווה אריין און ארויס, מ'האט אפילו נישט געזען ווען ער טובל'ט זיך, אזוי איז אן ערליכער איד, מ'דארף וואטשן אויף די אלע זאכן. מ'האט יעצט איינגעזעצט א בחור אין ביתר, ער האט מכשיל געווען צענליגע און צענליגע קינדער, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, דא איז דאך עפעס אזא מורא'דיגע חזר'יי, ארץ ישראל איז זענען געזעסן די כנענים דא, די תורה וויל שילדערן זנות, זאגט די תורה כמעשה ארץ מצרים און כמעשה ארץ כנען, ס'ווערט געברענגט על פי קבלה ווייל די קליפה איז פאר די פרי, און די חברה האבן געדארפט מטמא זיין ארץ ישראל, כדי די אידן זאלן עס קענען נאכדעם מוציא זיין צו די קדושה, ס'איז דא אין דעם הונדערטער און הונדערטער בחינות, אבער למעשה דער יונגל איז א יונג יונגל און ער האט שוין גערעיפט צענליגע און צענליגע מיידלעך, ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי דער זנות גייט, זנות איז דאך געפערליך, איך קען הערן א מענטש ווערט נכשל ער גייט אין א מקווה, ס'הייס די וואסער, ס'קומען נאקעטע מענטשן, מ'שטופט זיך אין די מקווה, ס'ווערט אים א קישוי אבר, קען ער טון וואס מ'טאר נישט, איך קען עס פארשטיין, נישט דאס איך דזשאסטיפיי עס. אבער איך קען פארשטיין וויאזוי עס איז צוגעקומען צום דער חטא, און וועגן דעם זאג איך גייטס נישט אין קיין מקווה, אבער נעמען א יונג מיידעלע פון זיבן יאר וואס ער וואוינט נישט אין יענעם הויז בכלל און רעיפן דער מענטש מוז זיין א קראנקער עפעס אזוי אנבעליוועבל און מען האט אים אויפגעפיקט יעצט און דאס איז וואס עטס מוזטס ענק אויסלערנען די מקווה איז די ארגסטע זאך וואס איז דא די ארגסטע זאך וועגן דעם טאקע ווייל אפילו דו ווילסט נישט נכשל ווערן ווערסטו נכשל זעסט ווי קליינע קינדער לויפן ארום זיי גייען מיט א קישוי אבר דו זעסט די בחורים לויפן מיט א קישייווע, אלל דעט איז זייער נישט געזונט נישט פארן גוף און נישט פאר די נשמה. סאו דאס קנאות האט אונז צוגעברענגט אסאך אז מען זאל פארגעסן א חלק פון די תורה, ווייל ס'איז געווען רבנים נאך פון דער אלטער היים וואס האבן מיטגעברענגט מיט זיך ווי מען זאגט א סחורה, אבער האסט נישט געקענט נהנה זיין פון זיי, דאס איז עס, האסט נישט געקענט נהנה זיין. און די זעלבע ביי אונז די גאנצע צייט, א רב א חזיר וועט מען אים נישט ארויסווארפן, חזקאל טייטלבוים איז ווייטער דיין אין סאקמער אין קליימער סטריט. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז ליצנות! אסאך מאל גיי איך דורך אין די גאס, זעה איך ווי דער דיין לאנדא, ער גייט אריין דאווענען אין רבינ'ס בית מדרש אויף פינף הונדערט בעדפארד עוועניו, בעדפארד קארנער קליימער, אים לאזט מען אריין, פארשטייסט? מיך העט מען נישט אריינלאזן, איך ווייס נאכנישט פארוואס, באט לאמיר שוין זאגן אז איך טאר נישט אריינגיין, אבער וויאזוי גייט ער אריין דארט? אים טראסטעטס מער ווי מיר? צו אים טראסטעטס מער ווי סתם א אינגערמאן? ס'איז א שאנדע!

אזוי זאגט ער מיר, איך ווייס נישט איך בין נישט דארט געווען קיינמאל, בקיצור, איך בין אפשר יא געווען אבער איך געדענק נישט, עניוועי, איז בקיצור זאגט ער בין איך קודם ארום געגאנגען איך האב באקוקט צו ס'איז קיינער נישט דא אין טוילעט צו קיינער'ט נישט קענען פון אונטן פונעם צווייטן קאבין אריינלייגן די הענט פון אונטער די וואנט, די וואנט גייט דאך נישט ביז אראפ, צו איינער'ט נישט קענען אריינלייגן די הענט דארט, און כ'האב געזען אז ס'איז פרי ענד קליער. האב איך געזאגט מיין זון קענסט יעצט גיין אין בית הכסא און איך ווארט שוין דא, ווען ער העט ארויסקומען זאגט ער איך שטיי שוין דא באלד פינעף מינוט זעהט אויס ער דארף גדולים נישט קטנים, איי וואס העט זיין מיט נשמת זאגט ער די נשמת העט מוזן ווארטן ס'איז אנבעליוועבל ברוך השם ס'פארט גוט, עניוועי מ'האט אים געברענגט דא אויף ארץ ישראל און מ'האט אים געלייגט דארטן אין קרית צאנז. לעבן קלויזנבורגער רב, זייער א שיינער בית החיים, דארט ליגט ר' מעכעלע פון נתניה, דארט ליגט עפעס א ספרדישע וואס האט געגרינדעט א תלמוד תורה, כ'דענק שוין נישט זיין נאמען היינט, א גרויסער בעל מקובל געווען, זייער א שיינער בית החיים, און וואוילע אידן, פון אמעריקע איז דא דארטן אפאר אידן, און שוין, און דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זיין א גוטער בעטער, און ער זאל זיין א מליץ יושר. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז ער פלעגט זיין דער רב אויפן עירוב אין בעדפארד גארדענס. איך בין אים אמאל געגאנגען ווייזן אז ס'איז נישט אינדערארדענונג ווייל ס'איז געווען א דינע טו ביי פאר וואס דאס האט געדארפט זיין פונקט העכער דעם שטריק וואס ס'גייט די עפעס עלעקטריק ווייער האב איך געהאט א לעיזער בים איך האב אים געוויזן איז געווען דארט אן אנדערע האט געשריגן מ'דארף נישט האבן א לעיזער אין די צייט פון די גמרא איז נישט געווען קיין לעיזער האב איך אים געזאגט צייט פון די גמרא געווען א משקולת אין די משניות ווערט געברענגט ס'איז געווען אזא אייזן און ס'איז געווען צוגעבינדן מיט א שטריק און ס'איז אראפגעפארן מ'האט עס געקענט מעזשערן אויף די האר. קוקטס אן בנינים וואס מ'האט געבויט מיט צוויי טויזענט יאר צוריק האלטן זיך נאך היינט. האט ער געזאגט ביסט גערעכט און ער געהייסן מ'זאל לייגן א ברייטע. עס איז נישט געווען קיין עוולה אז איינער האט געכאפט אז ס'האט עפעס נישט געטויגט, דאס איז חזקה עשויה להשתנות. תוס' פרעגט א קשיא, קעגן א חזקה קיינער נישט באגלייבט, וויאזוי קען א פרוי זיין באגלייבט וספרה לה? תוס', דאס איז א חזקה עשויה להשתנות, אמאל קען זי זיין ריין און אמאל נישט, און דאס איז געווען זיין גדלות, פון גארנישט איז ער נישט געווארן פארשעמט, ער האט געזאגט פאררעכט. יעצט דאס דארף האבן ווייטער השגחה ווייל אז ער לעבט שוין נישט ער איז שוין געווען קראנק אפאר יאר ווייס איך נישט ווער ס'נעמט קער און אין די זעלבע צייט איז דא נאך א זאך דער גרויסער עירוב פון די שטאט איז ער דאך אויך געווען א גרויסער בעקער מען דארף אויף אלעם וויסן ווייל די מינוט ווען א מענטש שטארבט קען ער נישט געבן קיין הכשר משה רבינו און אהרן הכהן מיט דוד המלך קענען נישט געבן א הכשר אויף א סטאר פארוואס ווייל זיי זענען שוין נישט אויף די וועלט. סאו דאס דארף מען אנהייבן צו וואטשן, די אלע זאכן וואס איז געווען אונטער זיין השגחה זאלן פארן ווייטער אזוי ווי עס דארף צו זיין. איך וואלט פארציילן א וויכטיגע מעשה. זלמן לייב פיליפס, דער פולאפס, דער פושער, ער האט אמאהל צו עפעס א אינגערמאנס א איד איז אראפגעפאלן אין סאטמארע בית מדרש דארט ווי ער איז רב, און ס'איז געשעהן א מורא'דיגער אומגליק אז ער האט זיך עפעס דעם פנים אביסל צוקלאפט, איך ווייס די ליפן, די פנים, און עפעס אין קאפ אויכעט, אזוי אז ווען מען לייגט עס נישט צוריק געהעריג בלייבט אים א מארק פאר די רעסט אוו היז לייף. עניוועי, איז ער געגאנגען, זלמן לייב האט געזאגט ניין ס'איז נישט קיין סכנת כל הגוף ס'איז נאר א סכנת אבר ס'איז אפילו דאס אויך נישט, ער העט נאר נישט אויסזען שיין, און מען דארף גארנישט טון, מען טאר נישט טון וואס איז חילול שבת. דערווייל איז די הצלה לויפער געקומען צו לויפן, ער איז געקומען צו לויפן פון ווייט אוועק, און זלמן לייב זאגט מען טאר גארנישט טון, זאגט ער אים העי פארדריי דיר א קאפ, די אלע ענקערע די סטודענטס הלכות קענמיר אונז שוין, און האט אים אנגעכאפט און האט אים געטראגן, דער עולם זיך גענומען שרייען, זאגט ער אנטשולדיגט, דריי וואכן צוריק איז געווען די זעלבע ביי ר' פישעלע אין קלויזענבורג איינער איז אראפגעפאלן, דער ר' פישעלע האט געזאגט מען זאל רופן די הצלה אפילו עס איז נישט קיין סכנת אבר האט ער געזאגט אזוי, הער וואס ער האט געפסקנט. אזוי ווי דער מענטש גייט דאך בלייבן מיט א משונה'דיגן מארק א גאנץ לעבן, יעדער העט אויף עם קוקן פאני, עס איז דא אן ענין אז מען מעג ארויסטראגן אבנים מקורזלות אין א רשות הרבים מען זאל זיך קענען אפווישן, אמאל האט מען זיך אפגעווישט מיט שטיינער, פארוואס? וועגן כבוד הבריות, זאגט ער דאס איז די זעלבע כבוד הבריות, און בסך הכל אלעס וואס מען טוט דא איז נאר א דרבנן. ווייל די הצלה האט מען שוין אויסגלערנט זאל דרייען מיט די קליינע פינגער, זאלן עפענען דעם טעלעפאן מיט די אנדערע הענט, אזוי אז אלעס ווערט שוין געמאכט מיט א שינוי, אזוי אז קיין דאורייתא שפילט מען זיך נישט ארום. יעצט, כבוד הבריות האט מען מתיר געווען א דאורייתא אויכעט. אבנים מקורזלות מעגסט טראגען אין רשות הרבים. וועגן דעם וויל איך אז דער עולם זאל פארשטיין. אז אונז האמיר נישט מער קיין פוסקים, האמיר פרומע בהמות וואס איינער קוקט אויפן צווייטן וואס יענער העט זאגן טאמער ער העט אזוי און אזוי פסק'ען. און עניוועי, אבער נישט דאס וויל איך ארויסברענגן, וואס איך וויל ארויסברענגן איז אז זלמן לייב פיליפ האט דעמאלטס זיך אנגערופן הויעך אין בעסמעדריש אז סאיז שאד א שאד אז אונז האמיר מרחק געווען דעם רב פישעלע ער וואלט דאך געקענט זיין א א גדול פאר אונז צו פסקענען אלע שווערע שאלות זיי האבן גענומען פרידמאן באטשי האמיר גענומען ס'גוט. יעצט כ'האב געהערט ס'איז צוגעקומען צו ר' חיים משה פעלדמאן אז איך זאג אז די סיבה פארוואס נעבעך די זון איז אים אזוי יונג אוועק ווייל ס'איז נישט דא קיין מקוואות האט ער געזאגט ער וויל זעהן ווי ס'שטייט אז א מקווה ברענגט לעבן איז וויל איך דיר זאגן זייער פשוט ס'דא א סידור וואס האט עס געמאכט ר' יעקב עמדן און דו העסט קוקן ס'הייסט די עמדן סידור. צו קוקן אין די הקדמה פונעם עמדן סידור זאגט ער אזוי, ווען א מאן א זכר טובל'ט זיך פאר קרי אין א מים חיים אין א קוואל איז ער זוכה צו אריכות ימים, זאגט ער, ער ברענגט עס פון א ירושלמי, לייגט ער צו וסימנך מים חיים אז מיט וואסער לעבט מען, שוין דאס איז עס, קענסט גארנישט טון, יעצט עמיר גיין נאך ווייטער. ס'איז דא אין איינע פון די ראשונים וואס זיי זאגן אז כאטשיג א פרוי ווערט דאך ריין אפילו מיט מי גשמים, ס'איז אבער זייער גוט מהדר צו זיין פאר מים חיים, פארוואס? ווייל וסימנך מים חיים אז א מים ברענגט לעבן. יעצט איך ווייס עטס האטס דארט אן ארטיזשיען וועל אויכעט אין לונדון, דאס האט מען געבויעט נאך אין די צייט פון דעם רעבן זכרונו לברכה, ס'איז א פיינע זאך. רבי חיים משה, פאלג מיך. איך בין געווען דער ערשטער וואס האט דיר געשריבן בריוו, מיש דיך נישט אריין אין סרול און מענדעלע'ס מחלוקת, נישט וועגן דעם ווייל דו'עסט חלילה געשטרויכלט ווערן, כ'האב דיר מסביר געווען פשוט, מענדעלע איז א שייגעץ און סרולי איז א בהמה. און כ'ווייס אז יעצט אויכעט, ס'טוט זיך א גאנצע זאך, מענדעלע סרול, אז די גאנצע טעם פארוואס זיי אסר'ן די אינטערנעץ, די סמארטפאונס, איז ווייל זיי קענען נישט צוהערן, דאס וואס איך טוה זיי פארשעמען. און איינער שרייבט מען האט געזעהן זיבן מענדעלעס בחורים וויזשניצער בחורים זיצן הערן אויס נחום ראזענבערג. ליסען, די וועלט איז מער נישט משוגע. האט זיך אנגערוקט א גראבער חזר, האט זיך געלאזט בענדן, פרעסט ווי א נבילה, און יעדער מוז שטיין ביי זיין טיש. אמרי חיים האט נישט געהייסן קיינעם שטיין ביי זיין טיש, איך בין קיינמאל נישט געשטאנען ביים טיש, איך פלעג זיצן לערנען של"ה הקדוש, איך האב אויסגעהערט אלע ניגונים מיט אלעם, פלעג צוגיין אמאל כאפן א בליק אויף אים. כ'בין נישט געשטאנען וועגן דעם, כ'האב געהאלטן ס'איז א מין נבלה וואס איינער שטופט זיך אריין אין צווייטן, מען האט מיר געגעבן עפעס א פלאץ און דער שכן לעבן מיר האט זיך אנגעהויבן צו שטופן, האב איך געזאגט שטופן זאלסטו אין דיין ווייב ווען דו'עסט חתונה האבן נישט אין מיר. יעצט אין פיילי איז דא אינגעלייט וואס זיי גייען דארטן ווייל זיי ווייסן ס'איז דא א קוואל, מ'האט נאך געמאכט אין רעבן זכרונו לברכה'ס צייט, איך בין נישט זיכער, איך מיין אז ר' מאיר פויזן האט מיר געזאגט אז אין די אנדערע האט מען אויך געמאכט א קוואל, איך בין נישט זיכער, נאר איך וויל ענק זאגן, דער קוואל איז אזוי ווי כמו צוואה סרדסים. ס'איז כמו א מעיין, ס'איז נישט באמת'ן א מעיין, ס'איז נישט מטהר בזוחלין, ס'איז א מעיין שנפסק. ס'איז דא איינער פון די גדולי הפוסקים וואס זיי שרייבן קלאר אז די אלע קוועלער וואס מ'טרעפט ארטיזשען וועל איז בכלל נישט די מין קוואל וואס די תורה האט געמיינט. פארוואס זאגט ער אזוי? ווייל דער אייבערשטער האט נישט פארלאנגט מ'זאל אראפגראבן אזוי טיף מיט א דינעם אייזן און ארויפברענגען דאס וואסער. ס'איז נישט געווען דעם רצון השם. דער אייבערשטער האט געזאגט א פרוי זאל זיך טובל'ען אדער אין ימים אדער אין נהרות אדער אין מעיינות. איז ער האלט בכלל אז ס'האט נישט קיין מעלה, ס'האט נאר גאר א חסרון. וועגן דעם ווען איך מאך אזא קוואל מאך איך א גרויסן לאך כמוציא רימון, דעמאלטס הייסט עס אזוי ווי איין מקווה. ס'איז א מורא'דיגע זאך, דעמאלטס הייסט עס ווי איין מקווה. אז ס'דא ושוין שמשיקין איז דא אין מסכת ביצה, חמין בצונן יפין ברעים, און ס'איז אויכעט דא ביי די סוגיא פון חבית שנפלה לים, זאגט די שיטה מקובצת, וועגן דעם איז עס נישט טהור, ווייל ס'איז צוויי מיני וואסערן, ס'איז וואסער פון זאלץ וואסער, און די חבית וואס האט געהאט וואסער.

איז טייטש מיט אנדערע ווערטער וואס קומט דיך אריין אין די מקווה נאכדעם ביסטו עס משיק מיט מי גשמים איז לא עשה ולא כלום האסט גארנישט געטון פארקערט לויט אסאך שיטות האסטו פשוט משיק געווען צוויי מיני וואסער נאר וואס אז דו האסט כאטש כמוציא רימון איז גוט איך געדענק ווען איך האב געבויעט די מקווה פאר די בני יואל האב איך דאס מסביר געווען פאר רבי חזקל ראטה כאטשיג די רבי האט געהאלטן דרײַ אינטשעס האב איך געזאגט דו האסט א פראבלעם אין די הלכה לויט אסאך גדולי הפוסקים האט ער געזאגט אז איך בין גערעכט און געהייסן מ'זאל מאכן כמוציא רימון. ס'איז גארנישט, ס'איז א חילוק צווישן דריי אינטש א לאך צו פיר אינטש, אבער למעשה אויב דו מאכסט עס נישט האסטו א פראבלעם. סאו וויל איך זאגן פאר די אלע לאנדאנער, ס'איז דא אסאך וואס זיי קאלן מיך אפ אז זיי נוצן דווקא די פייליס ווייל ס'איז האט א קוואל, ס'איז נאך געמאכט אין צייט פון רעבן זכרונו לברכה. ס'איז אלעס זייער גוט נאר ביז ווי לאנג ס'איז די מקווה איז כשר און מ'טרייבט נישט די פרויען. יעצט איינער האט מיך אפגעקאלט, איך האב אים ריקארדעד, ער זאגט מיר אז ער איז. א לאנדאנער ארידזשינעלי האט חתונה געהאט אויף אנטווערפן אבער איז צוריק געפארן אויף לאנדאן ווייל דארטן געט די גאווערמענט קינדער געלט מיט אלעם. נישט וויכטיג. זאגט ער מיר רב נחום מיין פרוי איז געקומען איינמאל אין מקווה און ס'איז געווען זייער א גרויסער עולם די מקווה אידענע געווען נערוועז האט זי אויף איר געשריגן קולי קולות זאל זיך גיין ערגעץ אנדערש. ער זאגט איך קען עס עדות זאגן פאר פאדעווען אויכעט נאר פאדעווע איז אזא א לערע שטרויזאק אז ס'עט אים נישט ארן אויך נישט. אויסער דעם איז ער שוין אלט און אויסגעוועפט, שטעל דיר פאר בעלזער רב האט געזאגט אז ער קען זיצן בשעת ער מאכט קידוש, ער איז אן אלטער אויסגעוועפטע חיה וואס האט מאכיל טריפות געווען פאר לאנדאן אלע יארן, ווען ער וועט ארויף קומען נאך הונדערט און צוואנציג צום עולם האמת עט נישט זיין דער ארגסטער רב, כמעט פון די ארגסטע ווייל דער סיגעטער איז געווען נאך ארגער פון אים און דער אלטער באטערער אויכעט. יעצט מען האט מיך אויך אנגעקאלט פון לונדון און מען האט מיר געזאגט זייער א פשוטע זאך אז ס'איז דא א איד רבי חזקאל שרייבער האט געגעבן צוויי הונדערט און פופציג טויזענט פאונד אז מען זאל איבערפיקסן די מקווה אין קרעיווען וואק יעצט איך האב ארויסגעגעבן אז דער שייגעץ דונער יעדער ווייסט ער איז א שייגעץ ווי איך האב אים שוין געזאגט אפאר מאל אויפן האטליין דער מענטש איז א שייגעץ ער האט ארויסגערודפ'ט מאיר פויזן פון לונדון ווייל ער האט געהאט א איד ער האט געהאט א לאנגע בארד ביז צום בעלי באטטען, און ער האט בועל געווען א ניס פון מאיר פויזן, ער איז געגאנגען קוקן וויאזוי זיין זוהן בעיבי סיט, ס'הייסט געשיקט האט מען א טאכטער, צו זי האט זיך אויפגעטוישט מיט א ברודער, איז ער געגאנגען קוקן וויאזוי מען טוט, ווי מען זאגט, וויאזוי ער טוט בעיבי סיטן, און ער האט בועל געווען א זיבן יעריג מיידל, און זי איז געווארן קראנק, זי איז אריין געגאנגען אין שפיטאל, און זי האט גערעדט פון היץ, זי האט אלעס פארציילט, און מען האט אים אויפגעפיקט, און דער שייגעץ דונער, אהרן דוד דונער האט אים ארויסגעווארפן פון זיין שול. ער האט געזאגט אז קיינער טאר נישט גריסן מאיר פויזן, און ער האט אים געמאכט אזוי ווי אין חרם, חרם קען ער נישט לייגן, אין חרם איז אהרן דוד דונער, אבער למעשה ער האט אים געמאכט גרויסע רדיפות, ער איז געמוזט פארן אויף ארץ ישראל, און דא איז ער א מלך, ער מאכט מקווה'ס, ער איז קיין עין הרע ניינטי טרי ניינטי פאר, איך גיי אים כסדר וויזיטן, ער לעבט און לאכט. אלע זמנים פארלאט מען זיך אויף אים אין די אלע פלעצער, למשל אין קרית ספר, איבעראל, ס'איז דארטן דא בערגן, מען דארף וויסן ווען ס'איז פונקטליך נאכט, ס'איז נישט וויכטיג, אבער למעשה האט מען גענומען און מען האט אים געהייסן ארויסגיין, יעצט איז דאך אזא שייגעץ, ער דרייט זיך ווידער אין די מקווה, כאטשיג יענער האט געגעבן צוויי הונדערט און פופציג טויזנט פאונד, און דעם זאג איך פאר בעלז מיט די אלע זאכן, יעצט דארפטס איין זאך געדענקען, חסידות, איז א שיינע זאך, באט איף יו דאונט יוז איט, אויב מען נוצט עס נאר אויס צו שטופן קינדער אין תחת און מכשיל זיין קינדער אין חדר, איינער האט מיך אפגעקאלט א בעלזער, ער וויל וויסן ס'איז נישט דא אזא מענטש וואס איז היינט א גרויסע רב אין בני ברק, און ער איז געווען דער מנהל אין קרוינהייטס פון בעלז, און ער האט געזאגט פאר מיר, פאר נחום ראזנבערג, ער האט נישט געזאגט עס נישט פאר מיין שוועסטער און נישט פאר מיין קאזין, ער האט עס מיר געזאגט, ס'איז געווען מלכתחילה דעמאלטס אין קרוינהייטס, ער האט נישט געהאט מיט וועם צו רעדן. זאגט מיר איינער ס'איז א ליגנט ס'איז נישט דא אזא מענטש, זאג איך כ'וועל דיר זאגן וויאזוי ער הייסט אויכעט, איך האב היינט נישט קיין מורא, ער הייסט נאראלער רב, נאראלער רב האט עס מיר פארציילט, יעצט פרעגטס אים נאך, פרעגטס אים אליין, ער דארף נישט זאגן קיין ליגנט אויסער אז ער האט מורא היינט פון אים, סאו דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין. חסידות דארף ברענגען אז מ'זאל מאכן מקווה'ס אויך, מ'דארף מאכן מקווה'ס, כשר'ע מקווה'ס, וואס האב איך פון דעם כ'האב א חסידות און כ'האב נישט קיין כשר'ע מקווה? סאו הערטס אויף מיט די אלע שטותים, די מצב איז זייער זייער שרעקליך, און ס'איז דא זייער אסאך וואס שטופן זיך צו גיין אין פאליס ווייל ס'האט נאך א חותם א גושפנקא דמלכא פונעם סאטמאר רב, איז במילא איז עס א גרויסע פראבלעם. יעצט, איינער האט מיך אפגעקאלט א רב, א רב, א דיין, איך ווייס נישט וואס ער איז, עה. ער שטופט אריין יעצט פאר קינדער זיין ערווה אין זייער מחילה, יעצט ווייס איך וואס היינט א רב איז, קאלט ער מיך אן און ער זאגט אז עס איז געווען א אסיפה פון כעלעמער קהל אין לאנדאן די רבנים, מען שטופט דאך זייער שטארק אז מען זאל מאכן נאך נאך א מקווה נאך א מקווה, האבן זיי געזאגט ווייסטו וואס, מ'וועט רעיזן די פרייז, ביז יעצט צאלט מען צען פאונד, מ'וועט צאלן פופצן פאונד. פרעג איך, איך פארשטיי מען האט מיך אפגעקאלט, די פלאן איז דאך פאבלהאפטיג, און איך האב נאכנישט געהערט אזא גוטן פלאן, איך האלט א פלאצקער גאון אין די יונגע יארן האט נישט געקענט מחדש זיין אזא חידוש, מען רעדט דא ס'איז נישט דא קיין פלאץ, יעצט וואס גייט ער העלפן צען פאונד אויף פופצן פאונד נאך פינף פאונד, וואס גייט ווערן מער פלאץ גייט ווערן, דו ווייסט פארוואס ס'וועט ווערן פלאץ איך וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל נאך צוואנציג פראצענט וועלן אויפהערן צו קומען אין מקווה, און עס האט מיר געזאגט יעצט א יונגערמאן. איך הער אייך אויס, איר האט דערציילט אז סאטמאר רבי האט געהייסן פאר רבי מיכאל בער'ן ער זאל ברענגען א ליסטע פון אלע מקוואות פון אמעריקע און וויפיל יעדע מקווה גייט, און ער האט זיך מטריח געווען און האט אים געברענגט די ליסטע, פרעגט ער נאך דעם רבי'ן צו וואס דארפסטו דאס האבן, זאגט ער איך וויל וויסן וויפיל אידן זיי האלטן טהרה אין אמעריקע, ווייל טאמער רובם ככולם האלטן נישט קיין טהרה, וועט מען זיך אמאל וועלן משדך זיין מיט די אמעריקאנער אידן, וועל איך יענעם קענען זאגן בפה מלא, טאטש עס נישט מיט א טען פוט פאול. איך ווייס א מעשה. דער סאטמארע דיין איז דאך אן אייזל פון די ערשטע קלאס, ר' חיים מנשה פרידמאן יענער האט אים אמאל געגעבן פופציג טויזנט דאלער עפעס א גט איינגעלייגט ביי אים, און די סיגוט האט אים אויפגעקאלט ער זאל עס שוין ריליעסן האט ער עס ריליעסט. נאכדעם פרעגט ער דעם דיין וויאזוי האסטו געקענט טון אזא שייגעץ שטיק? ס'איז דאך ארגער ווי יעדער גאסן יונג. זאגט ער ביסט גערעכט, דער סיגוטער האט מיך לוחץ געווען, עניוועי דער שייגעץ דער דיין וואס האט נישט געהאט זיין טיר אפען זיבענע קיינמאל נישט ס'איז געשטאנען מען קען אריין קלאפן און אז איינער האט אריין געקלאפט האט ער אים נאך אויסגעשייגעצט עניוועי און ער געזעסן אינעווייניג און גערעדט דארט מיט די ט ו א קול מיט אלע זייערע שייגעץ שטיק עניוועי איז דער סאטמארע דיין איינער איז אים אמאל געקומען פרעגן ער וויל נעמען א מיידל וואס איז זיכער א בת הנידה. בעל תשובה האט געהאט א שוואכן בחור. יעצט צו נעמען שוין דא תשובות, רב וואזנער האט תשובות מיט דעם, איך אליינס האב איך ווייס מסתם צען אדער פופצן בחורים צוגערעדט זאלן נעמען אזאלעכע שידוכים, זענען אלע גליקליך, איך האב געטענה'ט נידות איז זייער א הארבע עבירה אבער ס'איז נישט קיין קאנטעידזשעס דיזיז, ס'גייט נישט אריבער, די קינד איז טאקע א בן הנידה אבער ווען דו וועסט וואוינען. מיט דיין פרוי און דיין פרוי וועט גיין אין מקווה וועלן די אייניקלעך נישט זיין קאנטעידזשעס, אוודאי ס'איז יעדן בעסער צו האבן א איד א מחותן, אבער אידך גיסא ס'האט צו טון מיט די עבודה וואס מ'לייגט נאכדעם אראפ אויכעט, ס'שטייט קלאר אין מדרש אז. אמתלאי בת כרנבו איז געווען די מאמע פון אברהם אבינו, שטייט אין מדרש אז. דער אונזער זיידע תרח געווען אזא חזר א מנוול בשעת זי האט שותת דם געווען ס'איז פון איר גערינען די דם נידות האט ער געוואוינט מיט איר און ווייסט ווער ס'איז שוואנגער געווארן מיט וועם מיט אברהם אבינו דאס הייסט מי יתן מטמא טהור ס'דא הויעכע זאכן אין דעם זאג איך און דער אייבישטער האט גענומען די קינדערלעך האט זיי אוועק גענומען צו עלטערן וואס האבן נישט איינגעהאלטן אבער דאס מיינט נישט אז זיי קענען נישט זיין חשובע מענטשן איז דער סאטמארע דיין האט געפסקנט פאר יענעם יא זאלסט טוהן דעם שידוך. איז ער געגאנגען צום סאטמאר רבי'ן, דער רבי איז דאך שוין נישט געווען געזונט, מ'האט שוין נישט געקענט אזוי דורכשמועסן יעדע זאך, האט אים דער רבי געזאגט, נו וואס גייסטו נישט צום דיין? האט ער געזאגט, געווען ביים דיין, און דער דיין האט געזאגט, איך קען זי נעמען. דער רבי האט זיך געבייזערט, אין מיין קהילה נעמען א מיידל וואס איז א בת הנידה? ער האט עס געזאגט מיט אזא גלייכגעוויכט, קענסט זי נעמען? דער רבי האט זיך געבייזערט, זאגט ער, צו חתונה מוז מען נעמען היינט א בת הנידה? אבער דאס איז געווען ווען דער רבי איז נישט געזונט געווען, ווען ער איז געווען געזונט פלעגט ער זאגן מען זאל עס יא טון, א צווייטער איד האט מיר פארציילט, ער האט אים געפרעגט, ער האט געזאגט רבי, זיי האבן נישט איינגעהאלטן נידה, האט אים דער רבי געזאגט זייער פשוט, דו האסט גארנישט נישט מיטן מחותן נישט מיט די מחותענעסטע, דו האסט מיט דעם קינד און אז דאס קינד וועט גיין אין מקווה צו זיין א צדיקת, סאו דאס זענען די זאכן וואס מען דארף אלץ וויסן, איז למעשה דאס איז וואס דא גייט פאר, ער גייט מגלה זיין. דער יונגערמאן זאגט מיר, איך האב אויסגעהערט אייער שיעור, איך הער אייך יעדע וואך שוין זיבן אכט יאר, איך זאג אים, איך רעד שוין צען יאר, האסט אנגעהויבן שפעט, זאגט ער, ניין איך הער אייך פון אינסעפשאן, ער גייט יעצט ארום אין לונדון פרעגן וויפיל פרויען ס'איז דא אין די מקווה, און ער זאגט מיר דערווייל האט ער אנקאנפירמד ריפארטס אז מסתם נישט צוואנציג פראצענט גייען נישט אין מקווה נאר, כ'וואלט נישט געזאגט נאר פופציג פראצענט פלאס, פיפטי פלאס ווי מ'זאגט אויף ענגליש, ס'איז א שרעק אז מ'פייניגט נאך א אידישע טאכטער, אונז דארף מיר דאנקען דעם אייבערשטן אז זי האלט ביים גיין אין מקווה. און אפילו ווען זי גייט שוין אין מקווה דארף מען וויסן צו זי האט געהעריג אפגעהיטן חמשה ימי טומאה מיט שבעה נקיים מיט בדיקות מיט אלעם, אבער צו נעמען א פרוי זי צו פייניגן זי זאל נישט קענען גיין נארמאל אין א מקווה? שעים אן יו לאנדאן, שעים אן יו רב פאדעווע, שעים אן יו קדסיה, שעים אן יו חיים משה פעלדמאן, שעים אן יו די אלע גבירים וואס זענען שוין אפגעפייגערט און דער אייבערשטער האט זיי אראפגענומען פון די מעפ, די שוד נעווער בי. יעצט זיי זאגן אז צוויי פון רב געצל'ס טעכטער, איך מיין איינע איז גראס און די אנדערע האט עפעס צוזאמגעשטעלט, איך ווייס זיבן הונדערט טויזענט צו זיבן מיליאן פאונד צו קויפן א לאנד אויף צו בויען א מיידל סקול, ס'איז א מורא'דיגע זאך, אבער אז די מיידלעך וועלן נישט גיין נאך דעם אין מקווה איז א שאד דיין הארעוואניע, ביקאוז דו טוסט נישט פאבריצירן וואס באמת אידישע קינדער דארפן זיין. יעצט ס'דא א מקווה אין בארמוט, עטס ווייסט וואס הייסט בארמוט? בארמוט איז אזוי ווי. איך ווייס ווי די שענסטע געגנט אין קאליפארניע, נאר גבירים האבן דארט הייזער, מיך האט מען אמאל גערופן דיין קוקעוויצקי איך זאל באקוקן דארט א מקווה, האב איך געזאגט איך גיי נישט, עטס האטס רבנים ווען כ'וועל זאגן ס'איז נישט גוט וועט מען פאלגן, מ'וועט דאך עניוועי נישט פאלגן, איך קען דאך די ענגלישע חברה, עניוועי איז דאס איז די שטאט בארמוט, איז געווען א דעם רב'ס איידעם, ס'איז דא דעם אלטן פאדעווער'ס איידעם, האט ארויסגעגעבן א ספר פתח שער הייסט עס דאכט זיך מיר, ס'איז אויף הלכות נידה. ער הייסט גאנץ אן ערנסטער מענטש, און נישט אזא באם אזוי ווי זיין שוואגער דער היינטיגער פאדעווע, דער לאנדאנער רב. עניוועי, ער איז יא געגאנגען דעמאלטס קוקן די מקווה און ער איז צוריקגעקומען ס'א פסול'ע מקווה. כ'דערצייל ענק א מעשה היסטערי האט מען אים געזאגט נו געב ארויס א צעטל, זאגט ער דאס טוט ער נישט, ער גייט זיך נישט טשעפען מיט קדסיה. איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר, קדסיה איז חס ושלום מען טאר נישט זאגן גאט ברוך הוא, שמע ישראל, קדסיה אלוקינו, קדסיה אחד. און פאר דעם עבודה זרה האט יעדער מורא, ווער זענען זיי? ס'איז דאך אונזער געלט פון וואס זיי בויען, שטעלטס אפ די געלט, שטעלטס אפ דעם הכשר וועט איר זען ווי זיי וועלן אנקומען. יעצט אינדערהיים פלעגט זיין, א רב האט געסטראשעט, ער האט געלייגט אין חרם, ער האט געלייגט דא און דארטן, איך וויל אייך עפעס זאגן, דער קלויזנבורגער רב האט אמאל געזאגט, כ'האב נישט מורא פאר א חי"ת, דעמאלטס ווען ער האט זיך געשלאגן מיטן רעבן, כ'האב נישט מורא פאר. טי"ת, איך האב נאר מורא פארן יו"ד. די זעלבע דא אויך. דו דארפסט גארנישט מורא, נישט קיין חי"ת און נישט קיין טי"ת, אין כאן, לא שמתא ולא נידוי ולא ארור ולא שמתא ולא קונמי ולא כינויי ולא, ס'איז גארנישט, ס'איז דא איין זאך, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט וואס ער זאגט, קינדערלעך, איך וויל זען ווי שטארק ענק זענען צום אידישקייט, און דערווייל פארלירן מיר, והא ראיה אז אונז פארלירן מיר? שוין ווידער געווען אין לאנדאן, נאך א דרעטליגער מעשה, נאך א באמבע, נאך. ס'איז אנלי די ביגינינג, ווייסט די גוים זאגן יו עינט סין נאטינג יעט, איך זאג ענק סטרעיטן אוט די מקווה'ס ביפאר עטץ וועטס אלע אונטערגיין. איך בעט נאכאמאל זאל זיך צוזאמקומען די אלע וויקטימס אינגעלייט וואס האבן געהאט שלעכטע עקספיריענסעס און זאלן אנהייבן איבערצודרייען די שטאט, ס'איז נישט דא קיין רב במקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. ס'איז נישט דא קיין רב, ס'איז נישט דא קיין רעבע, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז דא איך אינגערמאן וואס איך דארף א מקווה און א בית דין שטעלט נישט צו, איך האב אידן אין אמעריקע וואס האבן זיך אנגעטראגן, איך בין גראדע יעצט אין ארץ ישראל, איך מאך דא פאר רייכע ספרדים וואס האבן געוואלט מאכן אז די טייל זאל זיין איבערגעדעקט גאלד פלעיטעד, האב איך געזאגט נאך א מזל האסטו עס נישט געמאכט, ווייל ווען יא וואלט די מקווה געווען פסול, ווייל. אך את הזהב, דאס איז די ערשטע זאך וואס דאס איז מקבל טומאה, פון דעם פסוק לערן איך ארויס די מתכות איז מקבל טומאה, און זאגט די תורה איך זאג דיר נישט קיין רמזים, אך את הזהב. נאך א מזל האבן זיי עס נישט געמאכט. ס'וואלט געווען אפשר בדיעבד מותר ווייל צווישן די גראוט, ווייל דארט ווי די גראוט איז צווישן די טיילס, איז די גראוט איז אויכעט. ער האלט אפ אז ס'זאל נישט זיין קיין זחילה, אבער למעשה ס'איז א זה וזה גורם, מ'וואלט זיך געקענט אביסל דינגען, אבער כ'וויל אייך זאגן, זיי דאנקען דעם אייבערשטן אז זיי האבן מיך גערופן, זענען אמעראצער מיט ביליאנס אוו דאלערס, איך האב פון זיי ארויסגענומען גרויס געלט פאר די מקווה'ס אין די ארעמע ישובים, ס'איז ממש ס'פארט ווי א מזמור, און איך זיץ דא און איך מאך דא די מקווה'ס, און איינער האט מיר געזאגט. כ'האב דערציילט וואס גייט פאר אין לונדון, איך פארצייל דאך עס פאר יעדן, איר פארשטייט, ווייל הלכות לשון הרע איז געזאגט געווארן פאר אידן וואס זיי טוען דעם רצון פון אייבערשטן, נישט פאר שקצים. שרייט מיר דא איינער איך גיי געבן דערצו דאס געלט, איך האב גענוג געלט, ער איז גראדע פון באגדאד, א געבוירענער, און ער האט געוואוינט אין לונדון, און זיי זענען אהער געקומען זיך באזעצן. געלט איז נישט די פראבלעם, דער רשע ימח שמו'ניק דער רב מיט די קדאסיע, דער אייבערשטער דארף זיי קודם אראפנעמען פון די גאס, ווען ער וועט זיי אראפנעמען וועט עס אים אויסזען ווי חמוש'ס זון, דעמאלטס וועט מען קענען צוקומען צו רעדן. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, חיים משה וויל וויסן וויאזוי ס'שטייט, וואו ס'שטייט אז ס'איז מסוגל צו אריכות ימים א מקווה. למעשה האב איך דאס שוין פריער געזאגט, איך וויל נאר צולייגן נאך אביסל, חיים הייסט לעבן, משה דאס איז וואסער, מן המים משיתי. סאו חיים משה, דו אליינס דארפסט אויכעט וויסן אז דו דארפסט אויכעט האבן לעבן. אויב דו קענסט געבן געלט פאר א מקווה און דו געבסט נישט, איז עס א גרויסער חטא אויף דיר. סא דיין זון איז נעבעך אוועק, ס'איז א גרויסער ווייטאג, אבער מיט וואס ביסטו זיכער אז דו האסט א לייף אינשורענס אז דו וועסט לעבן לאנג און דו וועסט נישט חלילה אומגעברענגט ווערן אזוי ווי דיין זון? און די אלע גבירים, דו זעסט דאך, מ'האט נישט נאר גענומען דיין זון. סא, חיים משה, הער וואס איך זאג דיר, איך בין דיר א קאזין און א גוטער פריינד. מען דארף מאכן אין לאנדן שוין א מקווה, ס'האט נישט קיין צייט צו ווארטן. מען האט געמאכט יעצט א בית דין אז טאמער איינער האט שטרות, דיני ממונות לעילוי נשמת דיין זון, דו ווייסט אז דאס איז פול אוו באלאוני, ווייל יעדער גביר האט גענוג געלט צו באצאלן פאר א לויער, און ווער ס'האט נישט גענוג געלט צו באצאלן פאר א לויער און ער מאכט א שטר מאכט ער עס צווישן זיך און צווישן זיין חבר צו א צוואה, אויף דעם דארף מען אויסגעבן א גאנצן בית דין, און עט די ענד אוו די דעי ס'ברענגט נישט קיין תועלת פאר קיינעם. חיים משה, זיי פארפירן דיך. איך האב דיך געבעטן דעמאלטס אויכעט, מיש דיך נישט אין דעם מלחמה אין וויזשניץ, צו דיר וועט נישט אנקומען גארנישט עניוועי. וועסט האבן אדער א רבי'ן א בהמה אדער א שייגעץ. האסט צוריק געשריבן א בריוו אז ס'איז אלעס אין ארדענונג, איך פרעג דיך נישט וואס צו טוהן, האסט נאך באדאנקט. אין יענעם בריוו האב איך דיר אויך געשריבן אז דו האסט איין זוהן וואס האט געטוהן משכב זכר, און ס'דא אסאך פגועים און זיי האבן מיך אפגעקאלט, און מ'האט גארנישט געקענט טוהן ווייל ס'איז פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישן און נישט יעדער וויל ארויסקומען. דו דארפסט אויכעט מאכן א גרויסן פאנד צו היילן די אלע פגועים. אפילו ס'האט נישט אנגעקומען צו דעם וועם דיין זוהן האט פוגע געווען, ס'וועט אבער אנקומען צו אנדערע. אז איינער גזל'ט, מ'ווייסט נישט פון וועם ער האט געגזל'ט, איז יעשה בהם צרכי ציבור,. צרכי רבים, אקעי, יעצט איז מיר גייען ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם וויאזוי טיימס אר טשעינדזשינג, ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען אסעמבלימען דוב הייקינד האט געזאגט אונטן אין דעם גרויסן בילדינג אין אלבאני האט ער געזאגט, ווילאנג איך וועל זיין דא וועט מען נישט מאכן קיין טשעינדזש אין די סטעטשוט אוו לימיטעישן האב איך מיר געזאגט הער אויס אדער וועסטו טשענדזשען דיין מיינד אדער וועט דער אייבישטער דיך אוועק נעמען דו מיינסט אונז האמיר מורא פאר אזאלעכע ראצערס ווייל דו ביסט געווען א דזשעי די על? אה ווי אר נאט אפרעיד דער אייבישטער האט נישט מורא פאר דיר אויך נישט עניוועי יעצט האט זיך געטוישט דא יעדער איז שוין געקומען אויף אונזער וואגן אגודת ישראל מיט דעם מיט יענעם. כ'האב געוואלט זאגן איך גיי ארויפלייגן א גאנצן יוטוב מערצעשעם אויף יענקי האראוויץ ער איז אזא שייגעץ ער איז דער רב וואס ער העלפט צי די לעצטע פאר יאר ער האט זיך ארויף געכאפט אויפן וואגן ווען ס'איז געווען די קעיס פון די מיידל קראוס ער איז א ראש ישיבה אים האט דער ג-ט קיינמאל נישט געלאזט אז ער זאל ארבעטן מיט אונז שפעטער האט ער געזען ס'איז טשעינדזשינג טיימס איז דיסיידעד ס'בעסער צי ארבעטן מיט אונז זאגט ער יעצט אויף איינע פון זיינע יוטובס אז ער איז דער איינציגער וואס האט אנגעהויבן און ער האט זיך געשלאגן און ער איז דער איינציגער וואס עס שלאגט זיך יעצט אויך. איך גיי ארויפלייגן אן ענגלישן יוטוב און איך גיי מסביר זיין וואסער א לאו לייפער ער איז. ס'איז דא איינער וואקסמאן האט מאלעסטעט א קינד און אונז זעמיר געגאנגען מ'האט געהאלפן מ'זאל איינזעצן דעם וואקסמאן איז געגאנגען דער יענקי האראוויץ און קאלט מיך אפ מ'זאל אראפנעמען די פרעשור פון די אלע חברה ווייל אונז ווילמיר מאכן זיכער אז דער וואקסמאן גייט ארויס אין די גאס, יענקי האראוויץ סעד דיס, יענקי האראוויץ יו וואנטעד טו פראטעקט די פרעדעטער ביקאוז היז נעים איז וואקסמאן? איי דאנט אנדערסטענד, הו איז דיס וואקסמאן? דאס הי גיוו יו א מיליאן דאלערס א יער? אר פראם פאר סאם אדער ריזען יו וואנטעד טו פראטעקט הים? ענד יו העוו די חוצפה טו סעי אין פאבליק דעט יו אר די אנלי וואן דעט סטארטעד די פייט ענד יו אר די אנלי וואן דעטס אין די פייט?

פאר זיי האבן א פאליסי אז מען קוקט קודם וויאזוי ער האלט מיט ציונות, און טאמער ווייסט מען אז ער האט עפעס אמאל געטון צו געזאגט, קען מען שוין מיט אים נישט גיין צום טיש, אויסער טאמער קען מען מאכן מיט אים געלט, דעמאלטס מעג מען דאס אויך טון קעגן די שיטה. איך ארבעט מיט יעדן ווער ס'איז מיט אס טו פראטעקט טשילדרען. סאו לאמיר צוריק קומען צו יענקי הארוויץ. סאו נאמבער וואן, אונז זעמער אלע נאך אין די פייט. איך האב באצאלט א ביטערע פרייז, מיך האט מען געלייגט אין חרם, ס'איז מיין טאטענס יארצייט געווען, ס'איז געווען א גאנץ יאר, כ'בין געווען א אבל נאך מיין טאטן, נאך מיין מאמע, כ'האב נישט געהאט ווי צו זאגן א קדיש. דו האסט יא געהאט, איינער האט דיר באצאלט א פירסט קלעס טיקעט, ביסט געפארן פייטן ווייל איינער האט געוואלט מאכן א לאו סוט, יו אר די קלין גיי, און דו ביסט אויכעט אריינגעקומען זיבן יאר שפעטער, אונז שלאגן מיר זיך שוין פון די טורן אוו די סענטשערי. פון טו טאוזענט, און דו ביסט אריינגעקומען בערך טו טאוזענט עיט, טו טאוזענט ניין, ביז דעמאלטס האט מען דיך נישט געזען, טו טאוזענט עיט האב איך שוין באקומען א פלעק אז איך בין א אויסגעצייכענטער מענטש פאר טשיילד פראטעקשאן, סאו יענקי דאונט טאלק ביג, די אדער טינג איז דעט וויער סטיל פייטינג, וויער פייטינג עווערי דעי, אונז גיימער מיט מיט וויקטימס, אונז טומער אלעס וואס מען קען טו גיוו קאמפארט ענד עוועריטינג דעט וויקטימס ניד, טו קאם פארווערד, וויא גאו וויט דעם, וויא גאו וויט דעם טו די האספיטעל,

וואט א חוצפה, יו'ר סעיאינג דעט יו אר העלפינג אוט און יו אר עסקינג מערסי פאר וואקסמאן? ס'איז דא א גרויסער עושר אין לעיקוואד ער הייסט פיני וואקסמאן. יענקי האראוויץ האט געשתדלט אז מען זאל נישט לייגן פיני'ס ברודער אין תפיסה און מען זאל אים אראפנעמען פון די אינטערנעט סייט. מען זאל מאכן א שווייג? יענקי, אויב אזוי קומט אויס די עשירים מעגן שטופן מיט קינדער, ענד דעטס דעדלי ראנג. יעצט פיני הער איך איז א גרויסער עושר. ער האט אפאר מיליאן דאלער אין באנק, אבער מער פון פֿיר סלייסעס פיש קען ער אויך נישט עסן א שבת, סאו מיט וואס איז ער מער פון אונז? ער האט געלט וואס זיינע יורשים זאלן זיך קענען שלאגן דערויף? אה. דעט דאזענט אימפרעס עניוואן. סאו פיני אליינס האט אונז אויך אפגעקאלט און געבעטן מ'זאל נישט ארויפלייגן זיין ברודער, ער האט געבעטן געבעטן, העי, אונז לאכט מיר פון געלט, אונז האמיר אויך ברוך השם אויף צו לעבן, און אויף צו שטארבן אויכעט. אונז האמיר גענוג געלט אז די קינדער זאלן זיך קענען שלאגן אויף די ירושה אויכעט, ברוך השם, סאו מיט וואס איז ער מער פון מיר? איטס אנלי נאמבערס, איינער האט הונדערט טויזענט, איינער האט א מיליאן, איינער האט צען מיליאן, איטס אנלי א פיו מאר זיראוס, ער קען עס נישט אויסלעבן. עניוועי, דאס איז דער פיני, דאס איז דער עושר פון לעיקוואוד, ער איז אין ריעל עסטעיט, און זיין ברודער איז געווען דער חזיר דער מנוול, ער איז א חזיר א מנוול, און יענקי האראוויץ האט געוואלט עסקנען. און יענקי פרעגט מיך אזוי אינמיטן, זאג מיר, בין איך יעצט ריקארדעד? זאג איך אים, זיכער ביסטו ריקארדעד, יעדער פאון ביי מיר איז ריקארדעד, סאו הי וואס ווערי אפסעט, ניין ביי מיר ביסטו א וואוילער ראש ישיבה, כ'האב נישט צו דיר קיין טענות, היינט העלפסטו צו בלב ונפש, היינט העלפט שוין דוב הייקינד אויך צו, באט דאונט ברעג דעט יו אר די וואן, די אנלי וואן, ענד די פירסט וואן, יו אר נאט די פירסט וואן, יו אר נאט די אנלי וואן, יעצט בלאז דער ווינט אז יעדער איז געווארן אויף אונזער זייט, סאו דאונט עווער דא איט אגעין, סאו היר איי עם סטיל גאנא פוט אן אן אינגליש האטליין עז וועל.

און דאס איז נאך א פעיט בעיסד ארגענעזעישן, און די סאושעל סערוויס פראגרעמס דעי אפערעיט איז טייטש אזוי, זיי געבן געלט נאכדעם ווען דער גלח שטיפט אין תחות, אדער נאכדעם ווען דער מלמד שטיפט אין תחות, ביי אונז געבט מען נאכנישט קיין געלט, אבער זיי גיין בענקראפט ווייל מ'וועט נישט גלייבן מער אין דעם רעלידזשען. אנבעליוועבל! יעצט זיי ווילן עס פעסן אז ביז מ'ווערט פֿופֿציק יאר קען מען יענעם סוען. פֿופֿציק יאר! עניוועי, איך וויל זאלסט אויסהערן זיין דרשה. איט וואס עבאוט עיט יערס עגאו. אנבעליוועבל!

גאד בלעס יו!
טענק יו! על כל פנים, האט עטס געהערט א שיינע דרשה, און מ'האפט אז ס'וועט דורכגיין מיט די סטעטשוט אוו לימיטעישן, אזוי ווי אלעס גייט אונז דורך ברוך השם, אונז קען מיר זיך נישט באקלאגן אויפן אייבערשטן גארנישט, ווייל ער העלפט אונז איבעראל, נאר איטס א סלאו מאווינג וויקעל, ווייל האסט דאך געלערנט און געזאגט אויף תורה די וואך, אז יהושע איז געשטאנען, און געשטאנען דער שטן לימינו, דעטס איט, ווילסט מאכן א גוטע זאך, קום גראד דער שטן, באט עניוועי, איז כ'וויל זאגן פארן עולם, יעצט הייבט זיך אן די קעמפ סיזען, דאס איז די וואריסט סיזען וואס איז דא, רוב מענטשן וואס איך האב אינטערוויוט וואס האבן גערעדט וועגן אביוז האט זיך עס אנגעהויבן אין א קעמפ, מען נעמט אריין קאונסלערס, מען ווייסט נישט פון ווי זיי קומען, איך האב געזאגט אמאל אין אסטראליע א דרשה, איך האב געענדיגט א מקוה, האט מיר דער רב מאנעס פרידמאן געזאגט איך זאל מיך ארויפשטעלן זאגן א דרשה, האב איך אנגעהויבן איר זאלט וויסן. ס'איז דא צרות אין די אידישע קאמיוניטי מיט סעקשועל אביוז, הייבט ער אן צו שרייען, דו שעמסט זיך ניט, מיטן תחת להיכל השם רעדט מען אזויפיל מניוולת? האב איך אים געלאזט, איך האב, וואנס איך האב דעם שופר האב איך געבלאזן, און אינמיטן פרעגט א פרוי, זאגט זי, איך בין די דירעקטאר פון חבד קעמפ, און איך וויל וויסן, איך נעם אריין מענטשן פון אמעריקע, ווייל ווען ביי אונז איז ווינטער איז דארט זומער. זי וויל וויסן, ווייל די חברה זענען יוצא לכל הדעות זומער אין אמעריקע, און דעם אויסטראלישן זומער אין אויסטראליע. און איך וויל וויסן וויאזוי איך קען וויסן אז יענער איז א פעדעפייל. האב איך געזאגט, כ'האב זיי געגעבן דעם נאמבער, גייסט ארויף אויף דעם וועבסייט, דאס איז א גאווערמענט וועבסייט, שטייט אלעס. וואוד יו בעליוו דעט אין לעס דען טען מינוטס קומט זי צוריק אינמיטן די דרשה ווען כ'האב נאך געהאט דעם אחוריים דעם תחת אויסגעדרייט להיכל השם, און זי זאגט, ראביי פרידמאן, אוט אף די טוועלף בויס דעט סענט אן אפליקעישאן טו אר רעדזשיסטערט פעדאפיילס אין די גאווערמענטס קאמפיוטער, סא וויי אין די ווארלד דאזענט עני ישיבה יוז איט? נאר איך דארף עס יוזן? יוז איט! ברוך השם כ'האב דורכגעבראכן א גרויסע זאך אז יעצט אין ארץ ישראל גייט מען ארויס שטעלן אלע פעדאפיילס מיט א פיקטשער, כ'ארבעט שוין אויף דעם פינף יאר זיי האבן געזאגט מען קען נישט מען קען נישט, די וואך איז געווען די ערשטע וואך וואס אין מעריב איז געווען א. פיקטשער פון א מלמד מיט וואו ער האט געטיטשט מיט אלעם, איטס גאנא העפען, איך וויל יעצט זאל מאכן אן עקסטערע פעידזש אין די בעק מען זאל נישט דארפן צופיל זוכן, און סקען זיין מען מען דאס אויך דורכברעכן, סאו סגייט יעצט זיין די קעמפס, דו ווייסט וועמען די קעמפ נעמט אריין, זיי נעמען אריין ווער סקומט, זיי מוזן אנפילן די פאזישענס, און נישט יעדער איז נאך באהאווענט אז סדא אזא מלחמה, און נישט יעדער איז באהאווענט אז מען גייט אין דזשעיל פאר דעם, און סוועט זיין קעמפס וואס'ן עס וועלן באהאלטן. איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי שיקטס נישט ענקער קינדער אין א קעמפ אן א פאון, ווילסט נישט ס'זאל זיין א סמארט פאון? א רעגעלע פאון איז א כשר'ע פאון, ס'זאל האבן צוויי הכשרים, פון מאישר מיט א פישער, איי דאונט קעיר, באט שיקטס נישט די קינדער אן א סעלפאון, און זאלטס מיטגעבן א ספעיר בעטערי, ווייל ווען עט ער עס ריפלענישן? מוז ער האבן נאך א בעטערי. יעצט בייטאג איז א סכנה די מלמד זאל אים נישט כאפן אין וואלד, און א עלטערע בחור זאל אים נישט כאפן אין וואלד, ווייל אנפארטשענעטלי גייט א קעמפ מיט אלע עידזשעס, ס'איז דא חברה וואס זענען שוין וועי וועי וועי עדווענסד אין סעקשועל אביוז, און די אדער טינג איז ביינאכט קומט אריין דער שלאף רבי דעקט צו דאס יונגל, כ'האב שוין באקומען אסאך קאלס פון קעמפס פאר א יאר, א קינד איז אים אראפגעפאלן די דאכענע. ער איז געגאנגען און ער האט אפגעקאלט, ס'איז דא א נאכט וועכטער מיט א מנהל, און ער האט אפגעקאלט, קום אריבער, א קינד איז אין דזשעפערדי, ס'איז אים אראפגעפאלן די דאכענע און ער גייט נישט טאטשן קיין קינד'ס דאכענע, ס'זאל זיין א קליינע לייט אין יעדע קעמפ ביינאכט אויכעט, אז אלע קינדער זאלן קענען זען ווער ס'דרייט זיך, און ס'זאל אויכעט זיין א.

און אין אלע טוילעטס, און מ'זאל אויך מאכן אין די מקווה'ס, האט יעדער געזאגט דו חזיר, און ווער העט עס קוקן? דו זארג דיך נישט ווער ס'העט עס קוקן, אז ס'העט זיין א קאמפלעינט העט זיין ווער ס'זאל עס קוקן, און איך בין נישט קיין חזיר ווייל זעה ס'ארבעט יעצט זייער גוט, מ'האלט אין איין ארויסווארפן, מ'האט יעצט אויכעט ארויסגעווארפן א מלמד פון בארא פארק פון א תלמוד תורה, און אין די זעלבע צייט איז געווען דעם פרייטאג וואס איך בין אוועק געווען, מ'איז שוין נישט דארטן אין ניו יארק, איז געווען ווידער א סועסייד, חסד של אמת האט שוין ווידער באגראבן איינעם.

אז לכאורה איז דאך דאס קעגן מיין האטליין. די ענפער איז, מען רעדט בין איש לאשתו וואס ער טוט, אבער נישט אז ס'איז דא אין די גאס בערן וואס זיי לאקערן אויף די קינדער. דאס מוז מען זיי אויסלערנען, ווען נישט זענען זיי וויקטעמס. ס'איז אנדערש ווי דו גייסט אהער דערציילט פאר זיין ווייב, ביסט אזוי שיין געווען, איך האב מיך אזוי ענדזשויט, די זאכן זאגט ער מען טאר נישט, אבער צו זאגן אז ס'איז דא חזירים אין די סטריט, דער קאונסלער קען אוועקווארפן א קליין ציגרעטל און דאס איז מאריוואנא, און דאס יונגל קען עס אויפפיקן, און וואס וועסטו דעמאלטס טון? כ'האב יעצט חנדל כ'האב שוין געזאגט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן אויפן האטליין ס'איז דא א טאטע וואס זיין זון איז געגאנגען אין א תלמוד תורה איינמאל געדארפט אהיים קאלן ער האט נישט געהאט זיין אייגענע פאון און ער האט געבארגט פונעם פארטער פונעם קערער פונעם תלמוד תורה און ער האט געזעהן נאקעטע בילדער ווייסט איך ער האט עס געעפנט האט ער דאך גראד געזעהן יענער האט דאך א נאקעטע נקיבה דארטן אין די פראנט און אזוי איז ער געגאנגען בארגן פון דעם שוין וואכן און וואכן און איין שיינעם טאג ויהי היום האט מען עס געכאפט. אבער דער בחור איז שוין דערהרג'עט, כ'בעט נאכאמאל דעם עולם מ'זאל לערנען מיט די קינדער, ס'קומט זומער, מ'זאל זיי זאגן וואס דאס איז לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, און מ'טאר נישט קוקן נישט נאר אויף א מיידל וואס זי גייט אין די גאס, נאר אויפן ווידיאו און אויף די קעמערעס טאר מען עס אויך נישט קוקן, און מ'טאר עס נישט קוקן אויפן טעלעפאן, און מ'דארף יעדן בחור און יעדן יונגל און יעדן מיידל קויפן א טעלעפאן, זאל נישט מוזן אין קעיס אוו עמורדזשענסי בארגן פון א צווייטן. וואס מ'עט דארט זעהן איז צרות און מען זאל קויפן דאבל בעטעריס דאבל בעטעריס, למשל איך ארבעט טווענטי פאר סיקס איך ארבעט פֿיר און צוואַנציק שעה איך קען נישט יעצט איינפלאגן מיין טעלעפאן און ווארטן ס'זאל זיך ריטשארדזשן איך האב פֿיר אדער פֿינף דיפרענט סעטס אוו בעטעריס אפילו אויף דעם ספיקער וואס איך רעד יעצט צו ענק האב איך פֿיר אנדערע בעטעריס פארוואס? ווייל אייביג ריטשארדזשן זיך אלע שטעל דיר פאר וויפיל איך רעד זיי ברענען אויס. איך בעט נאכאמאל דעם עולם ס'קומט יעצט זומער, טאלק טו יור טשילדרען אפן, און אין אמת'ן א מענטש קען נישט רעדן אפן צו די קינדער ווייל ער שעמט זיך, איך האלט מען דארף אין יעדן חדר אין יעדע תלמוד תורה אין יעדן סקול אריינברענגען פראפעשענעל מחנכים, מענטשן וואס האבן לייסענס, און די חברה זאלן אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער, ס'זאל זיין אין יעדע תלמוד תורה כאטש איין אזא מחנך, ווייל טאמער וועט דאס נישט זיין און דיין קינד וועט נישט זיין געלערנט, דעמאלטס וועט אים ברוך מרדכי אויסלערנען. נישט ברוך מרדכי פער סע, קען זיין היינט האט ער אזא שמיר אז ער האט מורא צו טאטשן, איך גלייב נישט, איך האלט ער טאטשט היינט אויכעט, נאר על כל פנים אויף אזוינפיל אז פארשטייסט איינער מוז דאס קינד אויסלערנען, עניוועי איך האף דער עולם פארשטייט וואס מען רעדט דא, און איך האף עס וועט ארויסקומען פון דעם א געוואלדיגער קידוש השם, יעצט כ'האב געוואלט זאגן איך לייג דאס צום אנפאנג ווייל כ'האב באקומען אסאך קאמפלעינטס פון רבנים, כ'האב ארויפגעלייגט די לעצטע שיעור, ב ה די לעצטע וואך האב איך ארויפגעלייגט די לעצטע שיעור וועגן רבי וואלענסטין וואס האט געטראפן נעבעך א מיידל וואס מ'האט איר נעבעך ביטערליך פארפירט, זי איז שוין געווען ניינצן, זי האט שוין געקענט טון וואס זי האט געוואלט, און זי איז געווען באוואוסטלאז אין שפיטאל און מיט קונצן, זי וואלט נישט צוגעקומען צו קבר ישראל אויך נישט מיט קונצן, האט ער עפעס אפגעקאלט און ער האט געזאגט זאלסט וויסן אז דאס מיידל וואס דו האלטסט, דאס מיידל האט אריטמיע אין די הארץ, בקיצור האבן זיי זי גראד אריינגעטשעקט אין א שפיטאל ווייל זיי האבן נישט געוואלט זיין ריספאנסעבל פאר איר טויט. כ'וויל זאגן פארן עולם, ווען נישט דאס וואס זיי טשעקן אריין וואלט מען קיינמאל נישט געכאפט ווער דאס איז, ווען דאס מיידל שטארבט וואלט מען איר באגראבן אין א גארבידזש קען און מען וואלט איר ערגעץ אוועקגעווארפן אזוי ווי דער לעווי האט געטון, אהרן לעווי, איך הער ער האט יעצט א ברודער וואס מען האט אים אויך געטראפן טויט, אזוי שטייט דארטן אין פרק אף הוא ראה אחד גולגולת אחד שצפה פני המים אמר האט ער געזאגט דו האסט יענעם דערטראנקן וועט מען דיך דערטרענקן. האבן די רבנים געזאגט דאס האסטו געדארפט ארויפלייגן אנפאנג צום ערשט, האב איך געזאגט פאר די רבנים איר זענט גערעכט, איך גיי עס לאזן, נישט נאר צום ערשט נאר איך גיי עס לאזן אויף אן עמורדזשענסי, וואכן און חדשים יעדער זאל עס קענען אויסהערן, און דאס וואס איך זאג יעצט, נאכדעם ווען כ'וועל ענדיגן דעם שיעור, גיי איך עס אויך ארויפלייגן אויף אן עמורדזשענסי קעסטל, ווייל ס'דא זאכן וואס מ'קען נישט לאזן אז זאלן פארגעסן ווערן אזוי שנעל. סא, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא מענטשן וואס האבן געווען אביסל ברוגז, אז כ'האב גערעדט וועגן מיט דעם וואס מ'קען מאכן ארעל סעקס קען מען אוועקהרג'ענען א קינד. ס'איז דא וואס האבן געזאגט ס'איז שוין געווארן, ווי מ'זאגט, אביסל צו אפן. אבער כ'האב אים מסביר געווען, דאס איז א סעקס פראגרעם אויסצולערנען קינדער וואס ווען מ'זאל זיך נישט לאזן. אין די זעלבע צייט איז אריינגעקומען א טעלעפאן קאל אזוי, א פרוי זאגט, זי איז געווען א מיידל, איר טאטע האט איר אלץ געזאגט, דארט אונטן וואו מ'גייט קטנים דארט טאר מען נישט לאזן קיינעם אנרירן אהער מיט אהין. האט זי זיך דאך קיינמאל נישט געלאזט, אבער ארעל סעקס האט איר שכן געמאכט מיט איר יארן, אזוי זאגט זי, געמאכט יארן, און ער איז געווען אזא חזר אז פאר ער האט געענדיגט, שטאטס ער זאל ארויסנעמען זיין ערווה, האט ער עס אריינגעלייגט אין איר אין מויל, סא אוודאי איז זי קיינמאל נישט שוואנגער געווארן, זאגט זי אז זי האט באקומען עפעס די קראנקהייט, א סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיז קראנקהייט, ס'הייסט הערפיס, דאס איז וואס די מנהלים באקומען. אמאל איז עס ארויסגעקומען אמאל נישט, און זי פלעגט גיין צום דאקטער, זי האט קיינעם נישט פארציילט וואס דאס איז, האט ער געזאגט דאס איז טינעידזש פימפלס, אוודאי טינעידזש פימפלס, האט ער געגעבן אלץ שמירעכצער, ס'פלעגט אוועקגיין ס'פלעגט צוריקקומען, ס'איז זי האט נעבעך געליטן אין אירע גרויסע צרות, שפעטער זי האט חתונה געהאט האט זי עס געגעבן פאר איר מאן, איר מאן האט געווען מורא'דיג ברוגז ווי קומט צו אונז הערפיס, הי קאדנט פיגער איט אוט. אבער זי האט נישט געזאגט גארנישט, אזוי זאגט שלמה המלך, די סדר פון א פרוי וואס איז נואף תחת בעלה, זי גראדט זיך אויס דאס קלייד און זי זאגט גארנישט, שי שי דאזנט נאו עניטינג, איז למעשה יעצט האט זי צוויי קינדער וואס האבן אויך הערפיס, עס גייט אין פעמילי, דאס איז מורא'דיג, די פעין מיט אלעם, און זי קען נישט אויסזאגן דעם אמת אויך נישט, ביקאוז רילי שי סעיס ס'וועט נישט מאכן יעצט שוין קיין דיפרענס. יעצט ווייסט מען ס'איז הערפיס, וויאזוי די משפחה האט עס באקומען ווער ווייסט, אפשר איז עס געגאנגען ווייערלעס מיטן אינטערנעט, איז דאס זאלט עטס אלע וויסן, יו העוו טו טאלק אפען, און איך קעיר נישט אז איינער זאגט מען טאר נישט מען טאר נישט, יו העוו טו טאלק אפען, די לעסט טינג וואס איך וואלט געוואלט הערן חלילה אז א קינד איז געשטארבן פון סעקס, דער אמת איז אזוי ווען די טוסט עס מיט דיין עידזש איז וואן טינג, אז די נעמסט א מיידעלע פון פינף זעקס און זיבן יאר און די שטופסט אריין דיין כלי אין איר מויל האסטו דאך איר שוין דערשטיקט.

טוט מען אנוס זיין א קליין קינד, צו א יונגל צו א מיידל, און מען גייט אריין אין תחת, רייסן זיי אויף דעם תחת, און יענער דארף שוין גיין אין שפיטאל, מען דארף אים געבן געוויסע ענטעבייאטיק קרימס ער זאל נישט ווערן אינפעקטעד, און אמאל דארף מען אפילו מאכן סורדזשערי ווייל ער איז אויפגעריסן, און דארטן איז דאך נישט אזוי א זויבער פלאץ, איז א אומגליק. און קיינער האט נישט קיין רחמנות, סאו ער העט רחמנות האבן נישט צו דערשטיקן דאס קינד, פאר אלל הי קעירס זאל ער אים דערשטיקן עט נישט זיין קיין עדות רבותי וועיק אפ. יעצט איז געווען דעם שבת א גרויסע כינוס איז געווען דארטן די לעלובער רבי ווייסט ס'איז דא אזויפיל לעלובער רביס איך ווייס נישט פונקטליך וועלכער ער איז קען זיין ס'איז דער וואס ער מאכט זאגט דארטן די חומש רשי שיעורים כ'קען מיך נישט אויס פונקטליך דאס איז וואס איך ווייס אז מ'האט דארטן גערעדט אז מ'דארף מתפלל זיין אז דער שייגעץ זאל ארויס קומען פון תפיסה דער אהרן גאלדבערג דער וואס האט געוואלט הארגענען א איד אויך א וועג וויאזוי צו פטר'ן תורה זאגט ס'דא צוויי וועגן א גט אדער א מיסת הבעל האט ער געוואלט מאכן א מיסת הבעל בקיצור מ'זאל אים אינזין האבן און מ'זאל מתפלל זיין עטס זעהט וואס א פנים רבנים מיט רביס האבן די זעלבע ווי אין אמעריקע מ'זאגט מ'גנב'עט מ'כאפט מענטשן אין מיליטער און מ'דארף און מ'דארף ער איז יעצט געווארן א היראו ער איז א רוצח מ'דארף אויף אים נישט רחמנות האבן לא תחמול עליו. איז געווען דארטן האט מען געזאגט דארטן בפנימי האט די רבי גע'דרש'נט אז אנחנו צריכים להתפלל ולעורר רחמים עבור אחד מבני קהילותינו אהרן בן יענטא יהודית אהרן בן יענטא יהודית זאל גיין זיצן אויף הונדערט יאר דאס איז וואס מען דארף און די רבי האט געזאגט מען דארף גומל זיין חסד במחשבה ובדיבור לזכרו להתפלל בעדו תמיד רחמנא ליצלן מען זאל אים אויך שיקן בריוון. ס'געווען אויסגעשטעלטע בריוו אין מירון און ס'שטייט אויפגעשריבן אזוי, טו גאלדבערג עראן, מעטראפאליטען דיטענטשען סענטער, עיטי טווענטי ניינט סטריט אין ברוקלין ניו יארק, און וועלכע רעדזשיסטרעישאן נאמבער און אזוי ווייטער. עטס זעהטס וואס איז געווארן פון חסידות? דאס איז געווארן די שמוציגסטע זאך וואס איז דא, און די חוקרים זאגן אז ס'איז געווען אפגעשמועסט אז מ'וועט נעמען דעם מסרי און מ'וועט אים הרג'נען, כ'מיין מ'האט. צאם די אלע טעיפס וואס איז געגאנגען און מענטשן זאגן אז ער איז א מענטש וואס ער האט געטון לטובת הכלל, וואס הייסט ער האט געטון לטובת הכלל? אז ער איז א רוצח האט ער נישט וואס צו טון לטובת הכלל. דא קען מען זעהן ווי די צוויי וויזשניצע ברידער מענדעלע מיט סרול'ן טאנצן. כ'האב ענק שוין געזאגט, מענדעלע איז א שייגעץ און סרול איז א בהמה, מען זעהט ווי א בהמה מיט א שייגעץ טאנצן אינאיינעם. אויף וואס האט מען זיך געקריגט אלע יארן? ביידע האבן זיך געוויזען אומגענוג. דאס איז עס. אזוי געווען ר' מאטעלע מיט ר' מוישעלע'ן אויכעט, די צוויי משוגעים האבן זיך אויך געקריגט טאג און נאכט, ביידע ביליאנערן, טאמער מיינט עטס אז אהרן זלמן לייב זענען ביליאנערן, עטס ווייסט נישט וואס וויזשניץ פארמאגט, איז למעשה וויל איך ענק זאגן, אזוי זעט אויס די סוף פון די אלע קריגערייען, און ווי קומט מען אן און וואס פעלט עס אויס, און אזוי גייט עס, יעצט טאנצט שקר מיט שלמזל אינאיינעם. די וועלט זאגט א ווערטל א יעדער ליטוואק האט א צלם אין הארץ און אז וועסט אויפשניידען איינעם א ליטוואק מוזט נישט טרעפן א צלם איז געווען ווייניגער א ליטוואק קען נישט געווען קיין ליטוואק בקיצור יעצט איז ארויס געקומען איך האב ענק געזאגט די גאנצע צייט מלכיאל קאטלער איז א ליטוואק מיט א צלם אין הארץ יעצט איז דא איינער דוד האגער א גרויסער מיליאנער ער איז דער הויפט אז מען זאל נעמען פרומע מיליטער ווייל ער האלט אז ס'עט נישט זיין גענוג חיילים אפאר יאר ארום ס'עט זיין נאר אראבער מיט פרומע זארגט ער זיך יעצט. למעשה קאטלער יעצט געווען, ער איז יעצט אין לאס אנדזשעלעס, און למעשה ער וויל נישט אונטערשרייבן קעגן דעם נחל חרדי ווייל ער האלט מיט מיט די גבירים, א ליטוואק האט א צלם אין הארץ, כ'האב ענק געזאגט אז ער ברענגט ארויף פראנצויזישע אידן, די חברה גייען גראד אין מיליטער, זיי האבן מיר געזאגט, איך האב עס געטראפן אין עירפארט. גראד פארן זיי מיליטער, מ'האט זיי צוגעזאגט שיינע מיידלעך, ס'זאל זיין א מחיה, למעשה דער בהמה זאליקא האט מיטגעטאנצט מיטן, סא יעצט אז קאטלער האט אויסגעזאגט דעם אמת אז ער האלט אז בחורים דארפן גיין אין מיליטער, סא ווי געפינט זיך יעצט אונזער בהמה זאליג? ער איז דאך געלאפן כאפן געלט, ארייט ער האט אריינגעלייגט פאר זיך אין די טאש אויך, אבער ער האט מסכן געווען, ער האט איינגעשטעלט אידישע קינדער דאס לעבן, וויאזוי קען ער טון אזא זאך? נאר ער קערט נישט, דער עיקר איז אז אים איז געבליבן אפאר טאלער, און ווייסט מיט וועם ער האט זיך געחבר'ט, מיט זאליקאן, קיינער האט נישט פארשטאנען וויאזוי קען דאס קומען אינאיינעם, דאס זעלבע אמאל דער בעלזער איז געגאנגען מיט רב שך, יעדער געפרעגט א חסידישע רבי גייט מיט א ליטוואק וואס ער שעלט דיך, דער בעלזער האט געוויסט דא וועט ער מאכן געלט האט ער עס געטוהן, ער האט געמאכט יעצט א אויפרוף, און ביי די חתן מאל צו פאר די חופה האט ער זיך זייער זייער שטארק צו צעוויינט. איך שטעל מיר פאר וואס איז אים דורך געלאפן אין קאפ. שטעל דיר פאר. מה דאך א טיפת זרע וואס מען האט געקויפט ערגעץ אין אמעריקע אין א זאמען באנק האט אהער געברענגט דרייצן צו פערצן קינדער וויפיל ער האט קיין עין הרע. שטעל דיר פאר וואס א טיפת זרע קען אויס מאכן. יעצט וועסטו פארשטיין פארוואס מען האט אזוי הארב געהאלטן אז מען טאר נישט מוציא זיין זרע לבטלה. קוק וואס דא טוט זיך. פון איין טראפ וואס איז ארויס געקומען. שטעל דיר פאר. און לאידך גיסא האט ער געטראכט, רבונו של עולם ווען דו געסט מיר כאטש אביסל זרע איך זאל קענען אנשוואנגערן מיין פרוי וואלט איך דאך געהאט בעלזער קינדער מיוחסין, אזוי זענען זיי שתוקיס, אסופיס, איך ווייס פון ווי זיי קומען, וואס א ליטוואק האט געזאגט מען מעג. מען ווייסט נישט עפעס זייער טאטע זיצט ערגעץ אין א פוטבאל פיעלד, אה קען זיין וועגן דעם מאכט מען יעצט די אלע זאכן אין די פוטבאל פיעלדס און אין די בעסקעטבאל פיעלדס, האהא קען זיין זיי וועלן טרעפן זייער טאטן. עניוועי איך פארשטיי ס'איז א ביטער געוויין און אונז האמער אלע מיטלייד, כ'האב געזעהן אז רבי אהר'לע האט אויך געזעהן ער האט נישט קיין קינדער און נישט געגאנגען טוהן די זאכן, יעצט איך בין נישט ברוגז אז איינער פירט זיך ווי די פוסקים וואס זיי האלטן אז מ'מעג, איך האב צו דעם אויך נישט קיין טענה, כ'האב נאר געוואלט וויסן פארוואס ער האט זיך גענומען פוער פיו צו זיין אויפן סאטמאר רב מיט יארן צוריק, כ'מיין ס'גייט דיר דאך נישט אזוי גוט, די גאנצע מלוכה וואס דו האסט ווען דו מאכסט צו די אויגן, איז דאך עס נישט, דו לאזט דאך נישט איבער פאר דיינע קינדער, לאזט עס איבער ערגעץ איבער פאר א פאטעריקער צו ווער, אנשטאט זאלסט לערנען דעם עולם דברי מוסר און חסידות, האסט אנגעהויבן צו זאגן אז סאטמאר רב איז דיין פראבלעם, שטעל דיר פאר ווער דיין פראבלעם איז געווען, מיין פראבלעם איז געווען יצחק שטערן, דער משוגענער איז ארום געלאפן, ער האט פראבירט אנצודרייען, ס'איז אים נישט געלונגען, ער איז געגאנגען ער האט אפגעקאלט דעם ראזענבלום, דעם ראש ישיבה, דעם שייגעץ תמיד, דעם פגר, אז ער זאל מיך אנרופן און ער זאל זאגן אז סאטמאר קען, כ'האב געזען וואס זיי קענען. סאקמער קאקמער דאס איז וואס עטס קענטס, עטס קענטס גארנישט, און ברוך השם די יוגנט איז מיט מיר, איך זאג דיר די אלע וואס זענען ביז פערציג עד ארבעים שנה זאגן רבי נחום איר זענט גערעכט, מען האט מיך אויך מטמא געווען, און זיי טענה'ן די גאנצע צייט ס'איז א גוט אז איינער האט זיך גענומען אין די הענט אריין, ווען נישט וואלט עס אנגעגאנגען, און ברוך השם ס'פארט גוט. יעצט איז דא מאה שערים און דא אזאלעכע משוגעים, זיי האבן געמאכט א ארגענעזעישן ס'הייסט העלם, העלם מיינט הקץ לאלימות משטרתית. גערעדט אז די פאליס זאלן אויפהערן צו שלאגן, זיי האבן געמיינט זיי האבן האקן אין די פאליס און די פאליס האבן שטיל זיין. די פאליס זענען נישט אלץ סאקמערע קאקמערע אזיאטישע מארמארישע חברה, וועסט האקן וועסט עס באקומען, שטייט אזוי, הותקפת, מען האט דיך געשלאגן, נפגעת, מען האט דיך פוגע געווען, ראית האסט געזען, צילמת האסט געכאפט פיקטשערס. אונז בהמות האבן נישט געהאט קיין שכל צו מאכן די זעלבע אויף די מלמדים וואס זיי האבן געטאטשט. הותקפת נפגעת ראית צילמת. עניוועי, זיי ווענדן זיך צום עולם אז קיינער זאל נישט רעדן גארנישט, און מען זאל מאכן זיכער אז מען געט עס איבער פאר די ארגענעזעישן. איך וויל מסביר זיין פארן עולם, ווער ס'האט שוין אמאל געזען ווי א מאמע האלדזט ארום א קינד, א קינד א יאר אלט, צוויי יאר, דריי יאר, פיר יאר, ס'קומט א צייט ווען נישט דאס קינד וויל שוין די מאמע'ס ליבשאפט, און נישט די מאמע וויל זיין געמוטשעט מיטן קינד, מען וויל דאס קינד זאל שוין זיין אן דער און. ווען א קינד ווערט געבוירן איז עס אטעטשט צו די מאמע מיט א קארדל, מען געבט עס א שנייד אראפ און מען זאגט אפ חברותא, און ביי טויטן זאגט מען אויכעט אזוי, מען זאגט אפ חברותא. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, די מדינה איז געווען א ניי לאנד, אמעריקע האט אויף איר געבויעט אסאך ווייל מען האט נישט געקענט רעדן מיט די אראבער, היינט קען מען מיט די אראבער מאכן גוטע ביזנעס, סאודי אראביע דעקט פינף מאל דעם בודזשעט וואס עס קאסט פאר אמעריקע צו געבן פאר ארץ ישראל געווער. מען קען מיט זיי רעדן. דער פרינץ, דער נייער קעניג דארטן, ער הייסט סאלאמאן, ער איז א קלוגער חברה'מאן, איז למעשה אמעריקע לאכט איין פון מדינת ישראל. האסט עס געזען ס'איז דא די צוויי מונקאטשער ברידער, איינער איז דער מונקאטשער, איינער איז דער דינעווער. איז דער מונקאטשער מיטן דינובער פלעגן קומען צו א שמחה, פלעגט ער זיך זעצן מיטן אחור אויסגעדרייט צו אים און ער צו אים. ס'האט דארט מסתם זייער שטארק געשטינקען, יעדער געזעסן מיטן אחור צום צווייטן. על כל פנים, ווער ס'האט געזען וויאזוי אבאמא האט אויפגענומען נתניהו, ער האט זיך געזעצט אזוי מיטן אחור אין די ווייט האוז און ער אזוי. יא, אמעריקע דארף שוין היינט נישט מדינת ישראל, זיי האבן שוין גענוג חברים אראבער. איז למעשה הייבט מען אן צו מאכן א גאנצע זאך. מען גייט זיך שלאגן מיט פאליס, ליסען דאס איז א מדינת חוק דאס זאלט עטס פארשטיין, דאס וואס זיי האבן נישט געטון גארנישט איז ווייל זיי האבן באקומען גרויס געלט פון אמעריקע, און ממילא איז מען געגאנגען פראטעסטירן און זאגן עס הייסט אז ס'איז נישט דא קיין רעכטן פאר מענטשן, היינט יעדער ווייסט וואס ס'גייט פאר, רוב רבנים האלטן אפילו נישט מיט שוין מיט די שייגעץ שטיק, סאו וואס גייט עטס דא טון? עטס גייט זאגן פאר אמעריקע אז ס'נישט דא קיין מענטשן רעכט? יעדער שרייט ס'יא דא. אוואדע ס'איז נישט דא וואס אין אמעריקע. אבער העי, דו וואוינסט אין א לאנד, יו העוו טו רעספעקט די מדינה ווי דו וואוינסט. האסט א פראבלעם מיט מדינת ישראל ווייל ס'איז ציוניזמוס? געט אוט אוו היער. דו קענסט נישט איבערמאכן די מדינה. איז וועגן דעם זייער גוט אז עטס הערטס אויף די אלע משוגענע זאכן. ס'וועט ענק שוין נישט העלפן היינט.

און די קינדער זענען די ערבים, נו וואס זאל איך זאגן, איך וויל נישט שיקן מיין קינד אין חדר? איז דאך אן אנהויערד אוו סיטועשן. פרעגט דער טאטע די מאמע פארוואס ווילסטו נישט שיקן אין חדר? זאגט ער וואס הייסט פארוואס, ווייל דאן וועט דער רבי טאטשן דאס קינד. איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר, איז ממש ס'איז אן אנבעליוועבל, ס'איז פשוט נישט צום גלייבן, די הארץ טוט וויי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאר א קליינעם געדאנק, עז איטס, לאמיר צו צעלייגן די זאך, די את זכר לא תשכב משכבי אשה איז האונטינג די גאנצע וועלט, קוקט וואס טוט זיך נאכאמאל אין ענגלאנד, און קוקט וואס טוט זיך שוין אין אוסטראליע. אין אוסטראליע איז דאך געווען אן אומגליק, א ליבאוויטשער, אלע ליבאוויטשער רבנים האבן מיטגעארבעט אז מען זאל קענען טון משכב זכר. ס'איז דא איינער וואס האט געטענה'ט אז מען האט אים אין בית מדרש געמאכט ווען מען האט זיך געלערנט די בר מצוה פשעטל. ס'איז ממש א א עוון פלילי. יעצט וויל איך ענק זאגן א שטיקל מוסר. הערט אויס מיט צייכלען. מאדעך! הערט אויס. מאדעך!

דאס אלעס וואס ער האט מיט דעם באוויזן, רחמנא לצלן, איז די תירוץ איז ווייל יצחק שטערן האט אים געמוטשעט, נו די זעלבע זאך צו זיין אייגענע זון דארטן יענקל בער האט אים געמוטשעט ווייל ער האט געוואלט באפרייען ברוך מאדכן, איז ארויסגעקומען אויף יענקל בערן יענע חזיריי, און ס'קומט ארויס אויף אלע, דאס דאס דאס קען מען נישט פארשווייגן. יעצט וויל איך ענק זאגן, געטס אכטונג ווען דער אייבערשטער וועט זיך אנהייבן נוקם ונוטר צו זיין פאר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, נו ווען מען מאכט די יו פי קעי כאפסטו א פאר דאלער, יא יא, אבער איין מינוט, ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט אז דו דעקלערירסט חלילה דאס פארקערטע פון פ שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, יעצט צו זאגן אז טראמפ גייט געבן זייער אסאך געלט פאר ישיבות, כ'וויל פרעגן ווען אין די היסטערי האט א גוי געגעבן געלט פאר א ישיבה? ווען אין די היסטערי? נאר דער בעל דבר וויל מען זאל געבן געלט פאר ישיבות וויפיל מער מען זאל נאר קענען, פארוואס? ווייל עט די ענד אוו די דעי לערנט מען וואס דער בעל דבר וויל מען זאל לערנען, מען לערנט נישט וואס דער אייבערשטער וויל, מען לערנט וואס דער בעל דבר וויל, מען לערנט אז דער לא יהיה לך אלהים אחרים על פני דאס איז ביז צום אמעריקאנעם דאלער, נאכדעם קען מען לערנען מיט די קינדער כל מיני דברי מינות וכפירה. בקיצור איך זיץ דא ביי א מיטינג וועגן די מקוואות וואס כ'האב ענק פארציילט. איז דא אזוי טיילט ער אזוי כאן יבנה מקווה. אויף די און די גאס, איך וויל נישט זאגן פונקטליך ווי, בקיצור במימון מפעל הפיס, הער דא טוט זיך, די מדינת ישראל טיילט ווער האט געגעבן די לאנד, די לאנד האט געגעבן קק ל קרן קיימת לישראל, פרעג איך אים זיי געבן פאר יעדן, זאגן זיי יא, דאס איז. די מדינת ישראל שטעלט צו לאנד פאר יעדע שול, פאר יעדע מקווה, אחוץ איינער וואס איך ווייס וואס ער האט אליין צוגעקויפט פון זיי, דאס איז געווען דעמאלטס דער אביגדור יאקאוויטש זכרונו לברכה וואס מען האט געבויעט אין רמת ב' אין בית שמש די מקווה רמ א וואס האט ער באצאלט וויפיל ס'האט געקאסט.

גיי אויף א מקווה, אויף א פראדזשעקט, אויף עניטינג, איבעראל איז ליידער ליידער מדינת ישראל א שותף און מ'קען זיך נישט ארויסדרייען פון זיי, ווייל רוב שטחים גייט אזוי, מ'בויט א קאמיוניטי און מ'זעצט זיך אראפ, ס'דא ניהול, ווער ס'טוט מנהל זיין דעם גאנצן פראיעקט, נאכדעם דא אדריכלות, און נאכדעם איז דא אלעס וואס ס'דארף צו זיין. בקיצור, ס'איז דא איינער יעצט קרקע, ער זאגט זיי פונקטליך פארוואס דאס איז די בעסטע פלאץ דא צו מאכן, און פארוואס דא איז א מקווה די בעסטע פלאץ, ווייל ס'איז דא פון דריי זייטן כבישים, קיינער זעט נישט ווי די פרוי גייט, ס'איז מורא'דיג מסודר, זיי זענען שטארק מסודר. איז למעשה איז דא א קבלן, א מנהל עבודה, ס'טוט זיך, ס'לעבט זיך דא. נישט יעדער קומט אריין, ער בויעט, מען נעמט אים געלערנטע חברה, זיי געבן א כאפ אן און א בוי אפ, און אזוי זאגט דער רמב ם אויך, אז מען וואוינט אין א שטאט אטאמאטיש איז מען נשפע פון די שטאט, דער רבי האט אמאל געזאגט פארן חזון איש וואס טוט איר מיט דעם רמב ם אז מען זאל גיין וואוינען אין מדבריות, האט אים דער חזון איש געענטפערט די מדבריות זענען די שילן די בתי כנסיות און די בתי מדרשות, מען קען נישט גיין וואוינען היינט אין א מדבר, איז למעשה ווער ס'האלט. אז מען קען וואוינען אין ארץ ישראל און נישט זיין פארכאפט, איך זע עס איז א זייער זייער אן אנדערע פיקטשער פון די גאנצע מעשה. יעדע רישיון מוז צוקומען צו די גאווערמענט, יעדע צעטל, גראדע איך בוי דא יעצט א מקווה, איז דער אראבער ימח שמו וזכרו שטערט יעדן ריר דא. מ'וואלט שוין געקענט האבן פערטיג א חלק דערפון, ניין מען דארף אזא פערמיט און אזא פערמיט, מען מוז זיך דאך געבן אייגענע רעכטן, איז במילא זענען זיי דא צו שטערן, און ס'איז מורא'דיג שווער, יעדע זאך מוז זיין מיטן חוק מיט אלעם, עניוועי. אפשר ווייל דער אראבער געט דעם רישיון, איז נישט אזוי געפערליך, אה ס'איז א דזשאוק. ס'איז צרות. יעצט למעשה איז אזוי, דעסיזשענס דעסיזשענס דעסיזשענס, ס'איז דא דא א מקווה וואס איך בוי, א הערליכע מקווה, דריי בורות וואס יעדע איינע, דריי מקווה טבילות וואס יעדע איינע האט דריי, סאו ס'איז ניין בורות, ס'איז דא דא אבער א שטיקן פראבלעם אזוי, ס'איז דא א ריזיגער בילדינג א בית מדרש העכער דעם, און מען האט שוין צוגעגרייט, מען האט געמאכט אנדערפינינג, אנדערפינינג מיינט מען גראבט פון אויבן אראפ און מען גיסט צעמענט, און אלעס איז גרייט, די איינציגע זאך איז אז איך האב זיי געזאגט אז איך וויל האבן א בור על גבי בור אזוי ווי דער רבי זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט געמאכט, און אזוי ווי טקוטינסקי שרייבט אז אין ירושלים האט מען זיך מצער געווען פארוואס עס איז געווען נתן סאה ונטל סאה, בקיצור האט מען געמאכט א בור על גבי בור. למעשה, דער רבי זאגט אז ער האט עס איינגעפירט, אבער עס איז שוין דא פריעריגע פאר אים אויך, טיקוטינסקי אין שיעורי מקוה, אבער עס איז נישט קיין חילוק יעצט, למעשה איז אזוי, זיי האבן געמאכט די צוגעגרייטעכטס די קעוויטי, דעם לאך, יעצט, איך האב זיי אנגעזאגט אז אז איך וויל האבן פאר יעדע מקווה וויל איך האבן א מקלחת, מקלחת הייסט א טוש, און אויכעט אן אמבטע ווי מען זאל זיך קענען באדן, לפי הלכה דארף זיין אן אמבטע, נאר א לאט אוו פיפל געט עוועי וויט א טוש פארוואס אין ש"ך ווערט געברענגט אז טאמער מען מאכט נישט הכנות אין בית הטבילה איז די טבילה נישט כשר, איז וואס טוען זיי? ס'איז דא אסאך וואס מאכן הכנות אינדערהיים און ס'איז נאר דא א טוש אז מען זאל ס'זאל זיין אז מען האט געמאכט אביסל הכנות אין בית הטבילה אויך, ולכתחילה איז בעסער אלעס צו מאכן אין בית הטבילה. און וויבאלד ס'איז דא א טוש איז שוין דא אזאלכע וואס זיי לייגן שוין נאר א טוש, און ממילא אז ס'איז דא נאר א טוש איז מען שוין צוגעוואוינט נישט צו מאכן הכנות אינדערהיים, און מ'נעמט א פינף מינוטעדיגן שאוער און מ'גייט אין מקווה. און דאס א אלטע מלחמה וואס אונז שלאגן מיר זיך מיט די ספרדים, די ספרדים האבן דאך אייגענע לאנגע האר, און פאר זיי איז דאך זיכער וויכטיג אז זיי זאלן זיצן אין אן אמבטע. איך ווען איך מאך א מקווה פאר די ספרדים מאך איך זיכער אז איך מאך א געהעריגע אמבטע א בעטאפ צו מאכן אבער א בעטאפ קען אמאל ארויסקומען א געוואלטיגע פראבלעם ווייל אז טאמער קומט מען פרייטאג צונאכטס דעמאלטס מאכט מען דאך די הכנות אינדערהיים לויט יעדן און ס'איז דאך שוין פרייטאג צונאכטס איז במילא אז עס זאל דארפן אריבערשפרינגען דעם בעטאפ קען אמאל זיין ס'זאל זיך אויסגליטשן. זוך נישט צו מאכן פראבלעמען אין קיין מקווה. סיסקא. איז למעשה מאך איך ביידע פאר פרייטאג צונאכטס, און כ'מאך אויכעט פאר פרייטאג צונאכטס א שאוער, און א געהעריגע אמבטע פאר א גאנצע וואך. האב איך זיי געזאגט איך וויל האבן אז ס'זאל האבן די אלע צוויי פיטשערס, עקסטרע צימער, און נישט קיין מעשה'ס מ'זאל דארפן אריבערשפרינגען ווייל מ'קען מאכן א שאוער, און די אמבטע זאל אויך זיין א שאוער, כ'וויל נישט, כ'וויל עקסטער יעדע זאך. שוין. למעשה האט זיך דא אנגעהויבן צו זיין א גרויסער פראבלעם, ווייל פלאץ איז דאך איינע פון די זאכן וואס איז נישט דא גענוג, און די בית מדרש איז שוין דא, ס'האט שוין אפילו די פאונדעישאנס מיט אלעם, און אראפצוגיין צו טיף קען די גאנצע בילדינג איינפאלן, גראדע כ'האב ליב צו מאכן קרקע עולם האב איך געברענגט א גרויסן ענדזשעניר וואס ער פארשטייט צו לאנד, כ'האב אים געפרעגט זאג דאס איז קרקע עולם? זאגט ער ניין. דאס איז אנגעפילט מילוי, און זאג מיר ביי יום כיפור, דער כהן גדול האט געזאגט ושלא אנשי שומרון התפללו שלא יהיה בתיהם קבריהם, וואס הייסט דאס? ווייל פון די בערג פון ירושלים, ירושלים איז דאך ארום גענומען מיט בערג, דוד המלך זאגט ירושלים הרים סביב, בקיצור און די ס'וואשט אפ די וואסערן א גאנצן ווינטער, איז וואס געשעהט איז אז ס'רייבט אפ שטיינער פון די בערג, ס'נעמט מיט שמוץ מיט אלעם, איז קען יענעמ'ס הויז ווערן באגראבן אזוי ווי א קבר. דאס הייסט אנשי שומרון האבן מתפלל געווען שלא יהיה בתיהם קברי'. על כל פנים, דאס איז א מילוי. יעצט אז איך גיי מיך ארומשפילן דא גראבן, קען איך האבן א פראבלעם. כ'האב געפרעגט דעם אינדזשעניר זאגט ער יא, קענען קענסטו האבן, נארמאל העסטו נישט האבן, אבער איך ווייס אז ביי מקווה'ס ארבעט אלעס נישט נארמאל. כ'האב געהאט א מקווה אין פלארידע וואס דער אינדזשעניר האט געזאגט ער האט געמאכט בדיקות פאר די ערד, קענסט רואיג רואיג רואיג דא בויען. ס'איז געווען פונקט דעמאלטס א משוגענע גרויסע פלאד, און די וואסער איז ארויפגעקומען פֿינף און צוואַנציק פיס וואס איז קיינמאל נאכנישט געווען, און במילא האט מען געמוזט בויען די מקווה אויף א שטאק. כ'האב מזל אז ס'איז ארויסגעקומען, נישט ווען ס'קומט ווען ארויס שפעטער וואלט געווען נאך ארגער. כ'האב געזאגט דעם אינדזשעניר ווען ס'קומט ארויס שפעטער וואלט דאך די בנין עס אפגעהאלטן, זאגט ער האסט א גרויסן טעות, די וואסער איז אזוי שטארק ס'וואלט אויפגעהויבן דעם גאנצן בנין אוועקגעטראגן אזוי ווי ס'פארן שיפן אויפן ים, איז למעשה האב איך אים געזאגט אזוי, איך וויל נישט טשעפען צופיל. איז געווען א ברירה צו טוהן אזוי, אדער נישט צו לייגן אין יעדן צימער אן אמבטע און א שאוער, צו לייגן איינס אדער איינס, אדער צו לייגן נאר צוויי אמבטעס אדער צוויי שאוערס, אדער מוותר זיין אויפן בור על גבי בור. יעצט, איך בין דאך א סאטמארע תלמיד, און דעם רבינ'ס ענין פון לייגן בור על גבי בור האט דאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז אין די הלכה זייער א שטארקע זאך וועגן נתן סאה ונטל סאה, אבער דא, בכגון דא אז ס'קען ארויסקומען א פראבלעם מיט חציצות, האב איך געמוזט מוותר זיין. זיי האבן מיך איבערגעפרעגט אפאר מאל, דו ביסט זיכער דו ווילסט מוותר זיין אויף דעם בור על גבי בור און נישט מוותר זיין אויף א דוש אדער אויף א אמבטע? זאג איך אים, איך בין זיכער אזוי ווי זיכער איז אז יעצט איז דאנערשטאג. איך בין זיכער אין דעם. איך האב זיי מסביר געווען בכלל אז אזוי ווי ס'נישט דא קיין פלאץ דארף מען אראפגראבן זייער טיף, מען דארף אראפגיין קנאפע אכט אדער ניין פיס טיף דער בור, מען קען עס נישט מאכן ברייטער, עס איז נישט דא קיין פלאץ. זאג איך אים ווער העט אריינקריכן דארט עס אויסטריקענען, און אז מען העט עפעס אריינלייגן אין דעם רבינ'ס חומרא פון בור על גבי בור, איך פאר דאך דא ארום איבעראל, ס'איז דא אלע מקווה'ס די אלטע זענען געמאכט בור על גבי בור, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, טיקוצינסקי ברענגט שוין אויך פון דעם, למעשה אבער איז אזוי. וואס לייג איך צווישן די צוויי בורות? רובם ככולם האבן געלייגט סטייראפאום, און סטייראפאום האט געהעריגע בית קיבול'ס, זייער אסאך מאל שווימט עס אוועק, געווענטליך לייגט מען עס אריין פאר מען הייבט אן אנצופילן און אלע וואסער גייט דורך אויף דעם כלי, אנדערש ווי אונז טו מיר, כ'מיין איך טו אזוי, איך שפרינג אריין, כ'טו מיך אויס, איך גיי אריין, כ'לייג אראפ די פלעקסי, אסאך מאל ווען איך בין אין די בור און ס'שאקלט זיך די וואסער. ווען איך בין אינעם אוצר און ס'שאקלט זיך די וואסער, רוקט זיך די פלעקסי אוועק פון פלאץ אויכעט. ס'האט אין זיך אסאך אסאך פראבלעמען. כ'האב געטראפן אין די קאנטרי אפאר יאר צוריק, סאיז שוין געווארן א בויך פון אלטקייט, און די לאך איז נישט געווען פונקטליך אינמיטן, ס'איז געווען א געהעריגע בית קיבל. כ'האב געזאגט דעם רב, וויפיל יאר דאס האט א בויך, אזויפיל יארן האסטו א פסל'ע מקווה. ס'האט אין זיך מורא'דיג אסאך פראבלעמען. ס'איז געווען א רב וואס האט מיר געגעבן אן עצה איך זאל לייגן א שטיין. אויב מ'האט איינגעקויפט א שטיין, קודם איז עס שווער צו הענדלען, און נאכדעם מוזטו גיין אויף א פלאץ ווי מען שיינט א שטיין, און מאכן זיכער אז ס'האט נישט קיין שום לאך, ווייל יעדע לאך אפילו ס'איז א כלי אבנים איז נישט מקבל טומאה אבער שאובין מאכט עס. איז למעשה דער פלעקסי אליינס האט אין זיך פארשידענע נאכווייען און מען מוז האבן א תלמיד חכם וואס ער האלט זיך ביי מוסר נפש זיין פאר די מקווה, ווען נישט האסטו דערפון קיין סך נישט. האב איך זיי געזאגט איך ווייס וואס איך וויל און דאס איז וואס איך וויל און ברוך השם מען האלט שוין ביי די אנפאנג, מען לייגט שוין יעצט פונקטליך ווי יעדע זאך דארף זיין, כהאב טויזנט צוויי הונדערט ליטער וואס דאס איז אסאך, ס'איז לאמיר זאגן אז זיבן הונדערט איז די שוואכסטער שיעור מקווה, האב איך אביסל מער ווי אנדערטהאלבן, איינס און א דריי פערטל שיעור מקווה, און די עיקר איז מען דארף האלטן אין איין טוישן, און ווי טיפער די וואסער איז טוישט זיך טאקע ווייניגער אבער ס'ווערט אנגעפילט פול מיט באצילן אויך. איך האב איינמאל מסביר געווען אין א שיעור אז דער אייבערשטער האט טאקע געוואלט אז נתן סאה ונטל סאה זאל זיין פסול, פארוואס האט ער געמאכט ס'זאל זיך טוישן אזוי די וואסערן? איך מסביר געווען ס'איז א חסד השם ווייל ווען די וואסער שטייט, איז ווערט עס פארשימלט, ס'ווערט פול מיט חיידקים, און דווקא ווייל ס'איז א טיפער בור קען מען נישט צוקומען עס אויסקלינען. האט דער אייבישטער געמאכט אז וואסערן טוישן זיך, איז אז מ'פילט אן מיט פרישע וואסער אין די מקווה טוישט עס אויס אלץ פונעם בור אביסל אלט וואסער, ממש א חסד השם. איז במילא האב איך געזאגט איך וויל נישט מאכן א מכשול, איך וויל נישט פרויען זאלן קראנק ווערן פון די מקווה, און איך וויל עס מאכן אן א בור תחתון, כ'האב א בור זריעה מיט א בור השקה, איז אפילו כ'חושש זיין נתן סאה ונטל סאה, עס קומט דאך אבער אריין כשר וואסער ווייל ס'איז דאך א בור זריעה, אין זיבן אדער אכט הונדערט מקווה'ס אין ארץ ישראל טובל'ט מען זיך אויף פסקים פונעם חזון איש, אין א בור זריעה אן א בור השקה, שוין, דאס זענען די זאכן וואס מ'דארף האבן כסדר ישוב הדעת, ווייל מ'ארבעט מיט א מציאות, ס'איז שוין דא דער גריב. ס'איז דא א שיל, מען דארף וויסן אז מ'וועט אנעמען אביסל צופיהל מחמיר צו זיין, און דער בנין וועט זיך א ריק טאן, דעמאלטס זעמער פערטיג. האבן מיר פארלוירן אפאר מיליאן דאלער אויפן בנין, און מיר בלייבן אן א בית מדרש מיט עס דארפן צענעמען, און ס'וועט נאר זיין אז דער בור האט א דאפלטן שיעור, אמאל יא פלעקסי, אמאל נישט א פלעקסי מיטן, און אמאל אזאך וואס ער קען עס פסל'ען אויכעט. שוין, מ'האפט אז די וואך גייט מען שוין אנהייבן צו מאכן די פרעימס. קען מאכן א קבוע בקרקע עולם מיטן אייבערשטנ'ס הילף און אזוי וועט זיך אנהייבן די אנדערע דריי מקוואות. ס'איז געווען דא רבנים פון די שטאט, מ'האט זיך צוזאמגעזעצט דא די ארקיטעקט, די ענדזשיניער, מ'איז אלעס דורכגעגאנגען, געקומען די רבני העיר, ס'איז געקומען פון די רבנות, ס'איז געקומען פון די אלע מינים מ'איז געקומען דא, און איך האב יעדן אפגעגעבן דעם כבוד הראוי לו. יעצט ס'קומען זיך זייער אסאך מענטשן דא לערנען, ווייל למעשה מאך איך אזוי ווי מען מאכט אין אמעריקע, אז ס'זאל זיין מאנאליטיק, דאס מיינט געגאסן די פלאר מיט די ווענט אינאיינעם, דא האב איך געזען זיי הינקען אונטער, און זיי לייגן אריין אזאלכע זאכן וואס זיי לאזן איבער, איך האב זיי געזאגט אונז גיימער עס מאכן אביסל אנדערש. שוין, יעדער איז צופרידן, זען איז יעדער זיכער ווילינג צו זען, אפשר קען מען זיך אויסלערנען עפעס פון וויאזוי זיי רופן דאס שיטת אמעריקאית, אמעריקען סטייל, עניוועי, איך האף ס'וועט זיין לשם ולתפארת מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט כ'האב אייך געוואלט זאגן נאך א זאך, ווען איך בין געגאנגען אין סקול, כ'האב געלערנט ארכיטעקט, האט מען אלץ מסביר געווען אז ס'מוז זיין אן איקוועל באלאנס, מיט אנדערע ווערטער, אז דו לייגסט אויף איין זייט פונעם בנין שווער אסאך פרעשור, און דו לייגסט נישט אויף די אנדערע זייט, עווענטשעלי וועט זיך עס. בייגן, ס'איז דא אין פיזא אף איטאליע איז דא א בילדינג אכט אדער ניין שטאק הויעך און ס'בייגט זיך, ס'בייגט זיך מורא'דיג, מ'האט עס שוין אונטערגעפינט ס'זאל נישט אראפפאלן אינגאנצן, אבער למעשה איז מען דארף וואטשן אפילו אין א פליגער, אסאך מאל איז דא אין א פליגער ס'איז זייער ווייניג מענטשן דא, טוען זיי הייסן מענטשן זאלן גיין אויף די זייט און אויף יענע זייט, ס'מוז זיין אן איקוועל באלאנס, און אז ס'איז איקוועל איז עס גוט. יעצט האב איך געפרעגט דא דעם ארכיטעקט אז איך גיי מאכן לאמיר זאגן דריי בורות זריעה וואס וועלן זיין לאמיר זאגן א מעטער און א האלב אין דער ערד און נאכדעם וועל איך מאכן לעבן דעם דריי בורות השקה וואס זיי גייען זיין צוויי און א האלב מעטער טיף אין דער ערד דאס מיינט א מער ווי דאפלט פרעג איך וויאזוי וועט זיין די איקוליבריעם באלאנס דא מוז איך דאך אדער לייגן א דיקע פלאר פון איך ווייס אין געוויסע פלעצער צוויי דריי פיס צעמענט וואס אויף דעם זאל זיין די קורצע בורות. און די אנדערע מוזן זיין ווייניגער, וועט דאך די פלאר אויך נישט האבן קיין איקוועל באלאנס, סאו וויאזוי דו'סט דאס דא מאכן גייסטו האבן א פראבלעם, יעצט אין אן אנדערע מקווה וואס מען טוט איז מען מאכט די מקווה דעם בור אביסל גרעסער, אז ס'איז גרעסער האט ער די אינהאלט פון מ' סאה, אבער דא אז דו ביסט לימיטעד צו די פלאץ און מען קען נישט ארויסגיין. נו, האסטו דאך א סיריעס פראבלעם. איז האט דער ארכיטעקט מיר געזאגט ער וועט פרעגן דעם ענדזשעניר, דער ענדזשעניר איז געזעסן דא און ער האט געזאגט דאס וואס דו זאגסט די פראבלעם פון איקוליבריעם באלאנס איז דא דא א זייער זייער א וויכטיגע זאך ווייל דא איז אלעס קרקע מילוי ממילא ס'איז נישט אפילו נעטשערעל ווירדזשין גראונד קענסטו האבן יענעם פראבלעם. יעצט איך האב אריינגעגראבן טיף וויפיל כ'האב געקענט ס'זאל הייסן. חיבור לקרקע, אבער לקרקע עולם וועט עס נישט זיין, איז במילא איך טוה וואס איך קען, און דאס איבריגע לאז איך איבער. ס'איז דא די פיקטשערס ווי מען זעהט ס'איז אפגעהאקט די בארג ווייל ס'איז דא א גרויסע בילדינג זעהט מען ווי די שטיינער פאלן יעדע פאר וואכן איז אונטן דא כ'ווייס א פיס צו צוויי פיס קליינע שטיינער איז במילא דאס ווייזט אז ס'איז נישט יציב.

ס'איז במילא איך בין אין זיין ליג, איך האלט אויס אזוי, און איך דארף זייער וואטשן, טאמער חלילה רוקט זיך דא די שול, פאר איך אהיים נישט מיט א מקווה, נאר איך פאר אהיים אן א שול אויכעט, מען קען אנהייבן צו בויען א שול. עניוועי, איך טו וואס איך קען, און וואס איך קען נישט בין איך פטור. איך זאג אייביג, ווען ס'קומט צו הלכה בין איך דער פוסק אחרון, ווען ס'קומט צו אנדערע זאכן, למשל צו געלט, בין איך נישט דער פוסק אחרון, און ווען ס'קומט. צו ארקיטעקט און ענדזשינירינג פראבלעמס זענען זיי די פוסקים אחרונים. איך גיי מיך נישט מיט זיי ארום שלאגן, וואס זיי זאגן צו דעם מוז איך מיטשטיין. שטייט זיך אז ס'איז נישט מנוגד צו די הלכה. יעצט איז שוין דא געווען עטליכע רבנים פון די עדה און זיי האבן געפרעגט פארוואס נישט א בור על גבי בור א בור על גבי בור, איך האב יעדן מסביר געווען און ווען כ'האב געענדיגט, האבן זיי אלע מסכים געווען אז אזוי ווי איך טו אזוי זאל איך טון און דאס איז גוט. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט שאול שמאי, ער איז ניין און פערציג יאר אלט, ער איז דער מלמד וואס מען האט אים געכאפט מיט מיאוסע זאכן, יעצט איך האב געהאט א מיטינג מיט די צייטונגען מיט עטליכע שרייבערס און איך האב זיי מסביר געווען פארוואס ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל ארויסקומען מיט די אלע נעמען ווייל דא איז דא דא א חוק מיט א מעשה מען קען מאכן א לאו סוט, איך האב זיי מסביר געווען פארוואס ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל טאמער קומט מען ארויס.

טאמער יענער ווערט מוכיח בפני ציבור איז נישט שייך קיין הוצאת דיבה, און זיי האבן יעצט גרויסע מיטינגען ווייל זיי האבן אריינגעשטעלט דעם שמאי און ס'איז ארויסגעקומען נאך צענדליגע קעיסעס קעגן אים, זיי זאגן אז דו ביסט גערעכט, און אויף דעם ארבעט איך שוין יאהרן, נאר ס'איז געווען שווער עס דורכצוברעכן ווייל דא איז דא א חוק אז מ'טאר נישט יענעם פארשעמען, יענער מעג זיך אליינס פארשעמען און טוהן וואס מ'טאר נישט, אבער אונז טארן מיר אים נישט פארשעמען. יעצט צוביסלעך טוישט זיך דער חוק, אין אמעריקע איז אויך די, ס'איז געווען די אסעמבלי האט שוין פיינעלי דורכגעשטימט דעם חוק, אז מען זאל פארלענגערן די סטעטשו אוו לימיטעישן, יעצט דארף עס דורכגיין די סענעט, און אויב יא, רבותי גרייטס ענק אן אסאך טאשן, בלייבט נאך די רבנים טיפע טאשן, גרייטס ענק אן אסאך, ווייל מען וועט ענק מאכן לאוסוטס רייט און לעפט, דערצו אין ישיבות רייט און לעפט, ס'הייבט אן צו ווערן ארדענונג. יעצט דער מעסטער מיינד דער דוב היקין האט אויך גערעדט אויף די אסיפה, און ער האט געזאגט ער האט איינעם וואס ער פלעגט קומען צו אים יוני, און יארן איז ער געקומען עסן צו אים שבת, א געלערנטער בחור א תלמיד חכם און אלעס האט אים געדויערט יארן ביז ער האט זיך אנגעהויבן צו עפענען.

אבי די געזעץ האט זיך כאטש דורכגעגאנגען. אונז ארבעט מיר מיט יעדן. איך בין דא כ'האב געהאט דעם הרב מצאפי אויף מיין האטליין אז ער קען נישט מאכן מקוואות, די בעלזער האט אים געגעבן א צעטל אז מען קען זיך פארלאזן אויף אים, און ר' משה בראנדסדארפער האט אים געגעבן א צעטל, איך בין געווען דא ביי ר' משה בראנדסדארפער איך האב אים געזאגט איך זאג דיר איך האב אים געכאפט מיט עטליכע מקוואות איך האב אים געזאגט וואו דער פסול איז געווען ער קען א מקווה אביסל און ער איז געווארן שטארק נתפעל האט ער געזאגט רוף אים אראפ און איך זאל אים ווייזן וויאזוי מען דארף מאכן א

און איך בין דא אויף שבת. די אמת איז כ'האב נישט געדארפט ווען קומען אויף שבת ווייל מיין טאטענס זכרונו לברך'ס יארצייט געפאלט זיך די וואך, פרשת שלח. יעצט כ'האב געהאט א ספק צו כ'זאל ווארטן אויף מיין טאטענס יארצייט צו נישט. כ'האב אבער בקבלה פון הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער אז ביי מקווה ווארט מען קיינמאל נישט. ער האט דאס געזאגט וועגן אן אנדערע זאך וועגן תשעה באב. ער האט געזאגט ווייל דאס קען אריינברענגען נאך א האלב יאר ס'זאל נישט זיין קיין מקווה, דערווייל וועט שנייען, דערווייל וועט נישט רעגענען. איז במילא לאמיר צולייגן די זאך. אלעס האב איך דא געקענט טון פאר מיין טאטן פונקט אזוי ווי אין ניו יארק. דער חילוק איז נאר אז דארט אין ניו יארק ווי איך דאוון האב איך נישט קיין מנין שומרי שבת, אסאך מחללי שבת זענען דארט, און דא איז יעדער מער ווייניגער א שומר שבת. חוץ דעם דארטן ווי איך דאוון קריגט מען זיך יעצט ארום, מען הרג'ט זיך ווער ס'זאל זיין בעל הבית אויפן בנין. איך האב א פאוער צו וואוטן אבער איך האב מיך ארויסגעלאזט, ווי געזאגט,

אבער איך האב זיי געזאגט, דער עולם איז מחלל שבת, ס'איז נישט איך קען נישט טראגן דעם אחריות אז איך בין געוען רב פון א שול וואס מ'האט מחלל שבת געווען. כ'האב אמאל געטראפן דעם ווייס פרעזידענט און ער איז געקומען ראש השנה מיט א קאר, איך האב אריבער געוואקט די ברידזש ווייל איך בין געגאנגען אין די מקווה פארן דאווענען, און כ'האב געוואקט די ברידזש זעה איך אים ווי ער פארקט דארטן דריי גאסן אוועק. פרעג איך אים, שעמסט דיך נישט? ביסט דאך א ביסט א מחלל שבת? זאגט ער, ליסן, איי רעספעקט ארטאדאקסי, איי דאנט פארק אין פראנט אוו די שול. פארשטייסט? דאס איז א שול פאר מיר. אה. עניוועי, איך בין אין גלות, באט פאר א גוד פורפעס. איז בקיצור, דא האב איך געהאט א פיינעם שול מיט א מנין. ס'איז נאר דא איין פראבלעם וואס כ'האב געהאט, אז דאס איז א ספרדישע שול, און איך קען נישט דאווענען ביי ספרדים פארן עמוד, ס'איז אן אנדערע הברה, אן אנדערע נוסח. מפטיר האב איך געקויפט. זיי האבן עס געוואלט געבן, האב איך געזאגט, ניין, איך וויל עס קויפן. און נאכדעם. מוסף האב איך צוגעשטעלט אין אמעריקע איינעם א קרוב משפחה ער זאל דאווענען פאר מיין טאטן, ער איז א נעפיו פון מיין טאטן, ער ווייסט פארוואס איך בין דא, איך בין געקומען פשוט נישט צו פארשפעטיגן די מקווה ווייל יעדן טאג וואס מען ווארט איז א שאד ווייל דא גייט אנהייבן אין מערץ שוין מיט חודש איך ווייס אדער תשרי אדער חשון הייבט שוין אן צו רעגענען ס'ווענדט זיך וויאזוי דער וועטער איז וויאזוי דער אייבערשטער פירט און אויב מען וועט קענען נאך אריינכאפן די מקווה פאר דעם ווינטער איז עס א מורא'דיגער געווינס. בשעת ווען כ'האב געמאכט די פלענס איז געווען דא עטליכע רבנים און מ'האט גערעדט אהער אהין, אינמיטן איז אריינגעקומען א קאל פארן רב, זאלסט וויסן אז איך קען נישט גיין אין מקווה ווייל איך וואוין ממש אפאר גאסן אוועק פון די מקווה, אבער ס'איז משונה'דיגע גרויסע בערג. נו, די גמרא זאגט ווער ס'איז אין א שטאט וואו ס'איז בערג האט יעדער איינער רוקן וויי אזוי ווי אין מאנרא, נאר אין מאנרא האבן זיי קאפ ווייטאג. ס'איז א מורא'דיגע געדרייטער בארג, איך האב עס פרובירט צו גיין שבת, ס'האט געדויערט א שעה און צען מינוט, און איך בין אזוי מיד געווען, איך מיין איך בין דאך נישט קיין אלטער איד, איך מאך ספארטס א גאנצן טאג, איך לויף אין די מקווה'ס ארויף און אראפ, למעשה איז כ'האב געהאט, ס'איז מיר געווען זייער שווער, איז איך שטעל מיר פאר שוואנגער פרויען, אמאל איז זי פרעגנענט און אמאל איז זי שוין נאך א בירט, ס'איז ס'איז זייער שווער, סאו ברוך השם אז מ'טוט צו די זאך, למעשה איז געווארן שלום אין די שטאט, געווען דא רבנים וואס האבן נישט געוואלט נחום ראזענבערג, נישט אין די שטאט אליינס, נאר די עדה מיט זייערע שקצים, אבער למעשה ווער, היינט לאכט זיך יעדער איינער אויס, זענען אלע געקומען מקבל מרות זיין, און זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן נאר זעהן וויאזוי מען מאכט, האב איך געזאגט מיט דעם ביסטו בארעכטיגט, כ'מיין ביסט א רב פון שטאט, אפשר עסטו זיין נאכדעם די רב המכשיר ווען איך וועל אוועקגיין, אויף דעם קריג איך מיך נישט ארום. אבער אויפן פרינציפעל וואס זיי ווילן נישט אז מען זאל אראפגיין נאר נאך שיטת רבינו תם, אויף דעם האב איך געזאגט איך האלט נישט מיט ענק, איך האב ענק אלע אין בוידעם, דא וועט מען אראפגיין אזוי ווי הרב עובדיה יוסף זאגט, ס'איז א ספרדישע קהילה, איי אפשר עט קומען אן אשכנזישער און עט נכשל ווערן חס ושלום, אויף דעם וועט שטיין א צעטל אז דא גייט מען אראפ פאר שיטת רבינו תם און יעדער עט וויסן, כ'זעה יעדע זאך ווייסט מען. מען. איך האב געמיינט מען ווייסט נישט, איך בין ארויף געגאנגען דאווענען אין דא די בית הכנסת הגרא, צו מנחה מעריב בין איך ארויף געגאנגען דאווענען דארטן נאר איך האב דאך געדארפט, איך האב געדארפט האבן דעם ברכי, שבת בייטאג האב איך נישט געוואלט ארויף גיין ווייל איך האב נישט געוויסט איך וועל האבן כח ארויף צו גיין און מכוון זיין בתפילה און אראפ צו קומען, מוצאי שבת קען איך דאך ארויף פארן מיט א קאר, עניוועי איז דארט דא בית הכנסת הגרא איך וואק אריין, בעפאר איי איווען נאו די שלום עליכם ר' נחום. זאג איך אים אנטשולדיגט, איך האב דאך געמיינט קיינער קען מיך נישט, זאגט ער וואס הייסט מען קען דיך נישט, איך בין אויפגעוואקסן אין סאטמאר אין ווילימסבורג, געווען א שטיקל הויז בחור אויכעט, אן אפאר יאר צופיל, און מען האט מיך מאלעסטעט, מען האט מיך גערעיפט אז ס'איז געגאנגען א רויעך, און פון דעמאלטס בין איך צומישט, כ'האב חתונה געהאט דא זייער שוואך, איך גיי מיט א היט, איך גיי אפילו נישט מיט א שטריימל, און ער זאגט מיר אז דא אין די שטאט ווי איך בין יעצט, איך בין אין בית וגן, איז דא אסאך פעדעפילים און דא האט נאך יעדער מורא עס אנצורירן האב איך געזאגט איך בלייב מיט דער דא איך בלייב דא יעצט אפאר וואכן איך בלייב מיט דער דא ביז איך על די זאך ארויסברענגען פאר אלע רבנים אז אדער מ'זאל זיך אונטערגעבן אדער וועט מען זיי שיקן לעזאזל סאו ס'נישט קיין פראבלעם היינט מיט א רב ברוך השם איך זעה אז אין וויליאמסבורג איז אויך געווען אזוי מ'האט אונטערגעברענגט אלע רבנים יעצט גייט סאקמער קאקמער ס'געבן מיר ארויס אן אילי ציון אויף ר' מאטעלע מיט דעם איך וויל אייך זאגן אונז זעמער אזא מערהייט קעגן סאטמאר אז דער אילי ציון איז א שאנדע פאר פונקט ווי דער חרם אויף נחום ראזענבערג איז היינט געווארן א שאנדע, דער אילי ציון איז א שאנדע. ווי לאנג יעצט האטס געהאט א גוטן שמייסער, דעם שייגעץ דארטן דעם גראבן עזריאל גליק, און עטס האטס געהאט א צווייטן גוטן שמייסער, די רעבעצן, און מ'האט גראד אריינגעשלעפט צום רעבן, און מ'איז געקומען זאגן, דער רבי האט געזאגט מ'זאל זיי אין זינען האבן פארן ולמלשינים אויף די שווארצע דעמאלטס. די, נישט די שווארצע שווארצע, די וואס זענען געווען אין סאטמאר די שווארצע, האט מען אנגעהויבן צו מאכן אין די הויזן, היינט זעט מען ס'איז איין שטיק בלאף אלעס וואס מ'האט נאכגעזאגט אין רעבן איז בלאף, די איינציגע זאך וואס איז אמת איז די צוויי ספרים וואס ער האט געשריבן ויואל משה מיטן על הגאולה, דאס האט ער געזען, ער האט עס געשריבן און ער האט עס איבערגעקוקט, דאס איבריגע פארשטייט זיך די חידושי תורה אויך און די חידושי סוגיות און על התורה, אבער די איבריגע זאכן וואס מ'האט נאכגעזאגט אין זיין נאמען איז שקר מוחלט, מ'האט געוואלט בויען א נישט א. חסידות, מ'האט געוואלט בויען א מיליטער, א קאמוניסטישע רעזשים, אן ארט. סאקמער קאקמער איבער אלעס! און דאס איז געפייגערט. נישט נישט גע'פגר'ט אין די גאס. די אייגענע סאטמארע בחורים מיט אינגעלייט, און די וואס זענען אפ טו פארטי יערס אולד, די וואס מ'האט נאכנישט ברעינוואשד, די לאכן היינט. ס'האט זיך ארויסגעגעבן אן איילין ציענס באליידיגט ר' מאטעלע מיטן דעם מיט יענעם, ווייס איך וואס, און מ'לאכט פון ענק, מ'לאכט פון די גאנצע זאך. דער יצחק שטערן דארף אפאר טאלער האט זיך מייאש געמאכט א פראטעסט. כ'בין געווען דא יעצט, איך בין יעצט אין ארץ ישראל, האב איך גערעדט מיט די גרויסע עסקנים, זאגן זיי, דו ווייסט, די זעלבע איז געווען מיט דוד שמידל, ביז דער אהרעלע יאגטער קאקטער האט זיי, האט אים נישט אראפגעברענגט האט מען געמיינט ער איז גאט אליין, געקומען איינער אהרעלע יאגטער, איך רוף אים אהרעלע יאגטער קאקטער, ער איז א גוטער חבר, איז איך בין געווען אמאל אין מירון, האט ער געפרעגט צו ער מעג אויסהערן וואס איך רעד, כ'האב גערעדט דארטן מיט נפתלי פרידמאן וועגן וואס ס'גייט פאר מיט מאלעסטעישן, קומט ער צו, שרייט נפתלי יאַגטער קאַקטער! זאָג איך, העי, וועיט אַ מינוט, דער מענטש וויל אויסהערן, זאָל ער הערן! היינט איז ער פון די גרעסטע לוחמים קעגן פּעדאָפילים אין בני-ברק. ער האָט איינגעזעצט אַ פּאָר מענטשן, ער לויפט נאָך יעדן. עניוועי, אהרעלע יאַגטער האָט אַראָפּגעברענגט דוד שמידל. ער האָט מיר אַמאָל געזאָגט, קום לאָמיר גיין, איך וועל מיך אָנטאָן ווי אַ מיידל און איך כאַפּ אים אין ווידעאָ פון די נאָענט, איך וועל זאָגן, איך בין משרד העתיקות, ער האט א לאנגע בארד מיט פאות, וויאזוי ער האט זיך געקענט פארשטעלן ווייס איך נישט, מען דארף זאגן עיבי בעיבי שטיין, ווייל אפשר דארף ער נישט אראפשניידן די מעשה. אמאל געווען אין ארץ ישראל האב איך געהערט א דרשה פון קלויזנבורגער רב, ס'איז געווען אין אוהל שם אין תל אביב, צוזאמגענומען מיט דעמאלס דעם גאנצן עולם, ס'איז געווען די פרשה פון יאסעלע'ן וואס האט גע'גנב'עט א יונגל, אים צוריקגעגעבן צום טאטן און דער טאטע האט אים אפגעשניטן די פאות. שוין קלויזנבורגער רב זאגט א מוראדיגע דרשה זאגט ער איך האלט אז אזאלעכע טייערע פאות וואס מען האט געהאט אזויפיל בזיונות אין די גאנצע וועלט אז א גאנצע מדינה זוכט א יונגל ס'איז דא טויזענטער פארלוירענע קינדער קיינער זוכט זיי נישט און איך האלט אז נאכדעם ווען מען האט אים געטראפן וואס האט מען געטון מען האט אים צוריק געגעבן צום טאטן און דער טאטע האט אים אפגעשניטן די פאות. איך האלט אז אזאלכע צוויי פאות דארף מען אריינלייגן אין א מוזיעם אין תל אביב, און מען זאל טשארדזשן כאטש צען שקל מען זאל עס קומען זען, און ממילא וועט מען האבן א רעוועניו, ווייל דאס איז זייער טייערע פאות, מען האט אויסגעגעבן מיליאנער דאלער, מען האט זיך מבזה געווען אין די גאנצע וועלט, איך געדענק ווען איך בין געווען א יונגל מ'איז געקומען אין סאטמארע בית מדרש אים זוכן, ס'איז געווען ראש השנה יום כיפור סוכות און אריינגעקומען די שין בית, און א יונגל שרייט דאס איז א שין בית, און יעדער באפאלט אים און ער איז אנטלאפן. פרעגט מען אים די אינגל וויאזוי האסטו געוואוסט? זאגט ער זיי האבן זיך אנגעטון מיט א שטריימל מיט א בעקיטשע מיט אלע שמונה בגדים, זיי האבן נאר געהאט איין פראבלעם די שיך איז געווען ברוין האהאהא זיי האבן נישט געוואוסט אז מען דארף האבן שווארצע שיך ס'איז נישט וויכטיג איז למעשה איך האלט די זעלבע מיט דעם אייבי בעיבי שטיין דיין אבר איז פון די טייערסטע אברים די פיפיק דיינע כ'וועל דיר עס זאגן אזוי ווי מען דארף די טייערסטע פיפיק וואס איז דא היינט אין די וועלט. ווייסט פאר וואס? ער איז א טשערנאבלער אייניקל און א בעלזער אייניקל און א גערער אייניקל און א וויזשניצער אייניקל, איך ווייס אליין נישט וואסערא טייער קינד דו ביסט, דאס איז אזא מין פיפיק וואס איך זאג דיר דאס האט אין זיך כל גדולי קדושי עולם, דאס גייסטו אראפשניידן און אוועקווארפן אין גארביטש? ניין! איך האלט זאלסט טון מיט דעם איינס פון צוויי זאכן, אדער דו זאלסט עס געבן, ס'איז דא אין מאנסי א מיידל וואס וויל ווערן א. די, דאס איז פון די דים פעמילי, מען האט זי נעבעך מאלעסטעד, זאלסטו איר עס געבן זי זאל זיך עס ארויפנייען, עס וועט האבן בשר הקודש, אדער זאלסטו עס לייגן אין א מוזיעם ערגעץ אין ניו יארק, און זאלסט זאגן דאס איז די פיפיק פון די אייניקלעך פון אלע גדולים צדיקי הדור. פארשטייסט? דאס איז אלעס וואס דו זאלסט טון. ווארף עס נישט אוועק אין גארביטש, ס'איז א שאד. אדער קענסטו עס געבן דיין טאטן צו עסן, ער עסט פיפיקלעך למשל אמאל ביי סעודה, אדער ער עסט איך ווייס שבת, זאלסט עס אים געבן, ווייל דיין טאטע איז נישט מער ווערט, ער האט אפגעפירט די גאנצע יוגנט, ער האט זיך אויפגעשטעלט רעדן א האלב א דריי פערטל שעה, איך זוך עס, איך קען עס נישט טרעפן, אבער איך געדענק עס, דריי פערטל שעה אז נחום ראזענבערג ברענגט אונטער דעם גאנצן דור, עניוועי, סאו דאס איז וואס דא טוט זיך, קום איך ארויף דארט אין די שול, איז איינער גיבט מיר גראד שלום עליכם, ער זאגט מיר ווער ער איז, איך קען איהם נישט, ווייל ער איז מסתמא זיבן אכט יאר יונגער פון מיר. נאכדעם קומט צו אן אנדערער זאגט ער, הער אויס, איך בין א בעלזער, אבער וואס דו האסט געזאגט אויפן בעלזער רב איז אלעס אמת, מען דארף ארויסווארפן אלע שקצים, איך האלט מיט דיר. ער פירט דארטן אין הגר"א אין בית המדרש פירט ער דארטן א גאנצן שאלעשידעס, א היימישן שאלעשידעס, באט ס'איז נישט וויכטיג. נאכדעם האב איך דארט געדאווענט פארן עמוד, כ'האב געהאט דארט דעם עמוד, מען קען האבן דעם עמוד וויפיל מען וויל. ס'איז אויך דא אין אמשינאוו א מנין, אבער אין אמשינאוו האב איך נישט געוואלט גיין, ווייל וואסערא גרויסער צדיק ער איז, וויפיל ער קען זיך נישט צוזאמשטעלן צום דאווענען, מ'האט אנגעטראגן א משפחה, איינער זיינס א חסיד האט מען אנגעטראגן פאר מיינס א משפחה, האט ער אפגערעדט לשון הרע, צוזאמגערעדט אויף מיר, ער האט געזאגט מ'האט עהם גע'אסר'ט, זאלסט עס נישט טוהן, איז זיין איידעם. דעם אמשינאווער'ס איידעם איך געב אסאך קרעדיט איז אריין צו אים און האט אים געזאגט רבי דו ביסט אינגאנצן ביים דעת קודם איז עס געווען א חרם ווייל די חזירים האבן געוואלט אים באגראבן זאגט ער דאס האט ער נישט געוויסט מ'האט דאס נישט געוויסט וואס רעדסטו און צווייטענס האט ער אים געזאגט לאמיר זאגן נניח ס'איז אן אמת'ער חרם נו אבער וואס איז זיין זון שולדיג?

שטופ דיר אריין צוויי מייערן אין די אויערן און הער עס נישט אויס. עניוועי, קיצור, איז דער בעלזער זאגט אויך אז דער מצב דא איז שרעקליך, און זיי האבן שוין געהאט א גאנצע זאך וואס דארט טוט זיך אפ, אוי וויי, דא איז מען נאך מער הינטערשטעליג ווי אין בני ברק און איבעראל, ווייל יעדער האט מורא ארויסצוקומען מיטן אמת. דא דער בחור וואס מען האט אים גערעיפט איז געווען דער בעסטער בחור, היינט איז ער געווארן דער גרעסטער רועה זונות. זאג איך אים, יא, דאס איז די תוצאות, כ'האב אים גראד געשיקט דא ער זאל גיין פאר העלפ, כ'האב אויפגעשטעלט דא עטליכע אזאלכע אפיסעס, איך צאל עס נישט, מיינטס נישט, ניין די גאווערמענט צאלט עס, די איזרעילי גאווערמענט צאלט עס, און למעשה טוט זיך א מאוומענט, זיי האבן מיך מכבד געווען שבת איך זאל זאגן א דרשה, און כ'האב געזאגט א דרשה, געווענטליך האב איך ליב צו רעדן נאר ווען ס'איז דא הקלטה ווי מען הערט דאס אויס זאל ס'זאל קענען בלייבן, אבער למעשה שבת קען מען דאך נישט מאכן הקלטה, האב איך געזאגט אומפריפעירט א דרשה, ס'האט געדויערט בערך אנדערטהאלבן שעה, איך וועל עס ענק נאכזאגן, אבער דאס איז נישט א הקלטה לייוו, ס'איז נישט חי. כ'זאג נאך וואס כ'האב געזאגט, ווייל איך האלט אז ס'וויכטיג איבעראל די אלע דרשות. ס'בעט מיך דא בכלל, הרב ר' שלום איד האט געמאכט אזא, ס'הייסט, האטליין פון משיח, ער לייגט ארויף יעדע וואך מיינע דרשות, ער האט געבעטן מ'זאל רעדן אביסל וואס ס'גייט פאר, ער עט האבן הנאה. עניוועי, בין איך דא, און שבת בייטאג האב איך באקומען, כ'האב געקויפט, מפטיר. יעצט, די מפטיר איז, רני ושמחי בת ציון, זייער א שיינער מפטיר, און ס'הייבט זיך אן קאפיטל ג'. הייבט זיך אן אזוי, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, און דער אייבערשטער האט מיר געוויזן אין די נבואה אז יהושע דער כהן גדול שטייט פארן אייבערשטן, והשטן עומד על ימינו לשטנו, און דער שטן איז האט זיך געשטעלט אויף די רעכטע זייט ער זאל מקטרג זיין. יעצט דאס איז זייער א לאנגע אריכות איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, אז זיי האבן חתונה געהאט מיט נשים נכריות, און נאכדעם האבן זיי געשטעלט די נשים נכריות אין היכל השם. יעצט, יהושע אליינס האט קיין קינדער נישט געהאט, כ'מיין ער האט געהאט קינדער, נישט קיין יונגלעך נאר מיידלעך, סאו דאס איז שוין געווען יהושע'ס אייניקלעך, און דער אייבערשטער זאגט צום שטן, יגער השם בך השטן הבוחר בירושלים, און יהושע איז געשטאנען מיט זיינע בגדים צואים פארן מלאך.

די זינד והלבש אותך מחלצות, און נאכדעם זאגט ער האט אנגעטון דעם צניף הטהור על ראשו, וויבאלד מיר נאר מוחה ביסטו שוין געווינען, עניוועי, און נאכדעם זאגט אים דער אייבישטער אז טאמער דו עסט אפהיטן מיין בונד און מיין הויז און אזוי ווייטער, עט זיין א צמח א שפראצונג און משיח, דאס איז מקרב משיח, יעצט שטייט דא אזוי. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם והשטן עומד על ימינו לשטנו. אויף דאס זאל א מענטש וויסן, ווען א מענטש טוט א גוטע זאך, איז גראד דא דער שטן אויף די אנדערע זאך. מען דארף פארן וועגן א מקווה, זאגט דער שטן, ניין, ס'איז דיין טאטנ'ס יארצייט, דו דארפסט ארויספארן צו זיין ציון. איך בין געפארן א וואך פריער. ס'שטייט אז סדנא דארעא חד היא, די גאנצע וועלט איז איינס. אזוי שטייט. טאמער איינער קען נישט זיין, דער קב הישר ברענגט עס, פרק ע', דאכט זיך מיר, אז טאמער איינער קען נישט זיין ביי ציון פון א טאטן, פון א מאמע, זאל ער גיין צו עני בית החיים, ווייל ס'איז סדנא דארעא חד היא. א מורא'דיגע זאך. קומט גראד דער שטן ניין נישט אהער נישט אהין נישט אהין נישט אהער. נאכדעם איז געווען א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א בילדינג וואס איז שוין לאנג געבויעט און ס'איז אויף א שיפן בארג און איך האב מורא געהאט און דער ענדזשעניר זאגט אז ס'איז אלעס גוט אבער איך האב געזאגט איך נעם נישט קיין טשענס, איך מאך נישט קיין בור על גבי בור, כ'מאך א געהעריגן בור מיט א בור זריעה, כ'מאך נישט קיין בור על גבי בור. פארוואס? ווייל איך די גאנצע בילדינג דארפסט אראפגראבן יעצט נאך פיר פיס צו פינף פיס, און וואס זאל איך טון אז דער בילדינג וועט איינפאלן על איך אהיימפארן מיט א בור על גבי בור, די גאנצע שול וועט זיין איין בור, דארף וויסן יעדע זאך דו האסט צו טון מיט א דבר שבקדושה קומט דער שטן און גייט דיר קעגן, און שטייט על ימינו לשטנו, אייביג, נאכדעם שטייט דא אז כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת, ס'איז געווען אויף איין שטיין, שבעה עינים זיבן אויגן, אזוי שטייט. יעצט, איך געדענק נישט יעצט אויסענווענדיג, איך בין דא אינטערוועגנס, געדענק נישט יעצט אויסענווענדיג, נאר אין איינע פון די ראשונים ווערט געברענגט אז ס'איז געווען א מלמד וואס ער איז געווען בלינד אויף איין אויג, ער איז געווען אבער בלינד לא עלינו, און זיי זענען אלע געגאנגען אין וואלד און זענען געשטאנען אויף איין שטיין, ס'איז געווען אכט מענטשן, ס'איז געווען זיבן תלמידים מיט איין רב, זייער רבי, וואטעווער, און איין יונגל האט זיך אנגערופן מיט א לצנות, דאס וואס ס'שטייט. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עינים. דא זיבן אויגן, האט ער געזאגט אזוי, וויבאלד דער מלמד איז בלינד אויף איין אויג, און אונז זעמער דא אכט מענטשן, איז דא זיבן אויגן. פרעגט ער אן איינע פון די ראשונים, צי מ'דארף אים לייגן אין חרם, ער איז געווען אן עזות פנים. שרייבט ער צוריק אזוי. איך געדענק נישט וועלכע ס'איז אין די ראשונים נאך, איך געדענק עס נישט פון היינט, דאס געדענק איך שוין פון גירסא דינקות, הלוואי ווען איינער זאל מיר זאגן פונקטליך וואו ס'שטייט. בקיצור, איז האב איך מיך דעמאלטס דערמאנט, אינמיטן כ'האב עולה געווען מפטיר, האב איך מיך דערמאנט, ווייל דא דער בעל קורא ליינט די מפטיר, איז האט ער געגעבן אזא, האט ער געזאגט דעם פסוק ביי מיר, האב איך מיך דערמאנט, איך האב א קרעכץ געטאן, דער שייגעץ וואס ער איז, דער וואס האקט. פיש פאר אידן, די מענטשן טראסטן אים פאר א הכשר, דער שייגעץ האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, וואס האב איך איהם געטוהן דעם שייגעץ? למעשה איז ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא טוט זיך, ס'איז ממש מורא'דיג. סא זיץ איך דא און איך בין עולה, און ס'איז שבעה עיניים, אבער ברוך השם ס'איז אביסל בעסער, היינט קען איך ברוך השם זעהן, נאכדעם איז דא. פון ס'איז דא א ספר, ער איז געווען א תלמיד פונעם צמח צדיק, ער האט געמאכט א ספר גולות עליות, מענטשן ווייסן אפילו נישט וויאזוי מען זאגט נאך דאס ווארט, דאס איז א גולה, די וואך איז געווען אין די הפטורה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה, בקיצור ס'איז דא די זיבן לעכט וואס ער האט געזען, און שני זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. פרעגט ער דו ווייסט וואס דאס איז? האט ער געזאגט ניין ער ווייסט נישט, האט ער געזאגט ויאמר אלי לאמור זה דבר השם אל זרובבל, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, עטס ווייסט ווער זרובבל איז געווען? זרובבל איז געווען שנזרע בבבל, ס'איז געווען מען זאגט ביי די מגילה. אשר הגלה מירושלים עם הגולה. אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. דאס איז געווען יהויכין א מלך וואס האט נישט איינגעהאלטן נדות אין ארץ ישראל און דער אייבערשטער האט געזאגט פאר ירמי' הנביא און כה אמר השם כתבו את האיש הזה ערירי ער וועט שטארבן אן א קינדער און אזוי איז געווען מען האט איינגענומען ירושלים מען האט אים אראפגעפירט נבֿוכדנצר מלך בבֿל, מ'האָט אים געלײגט אין אַ תּפֿיסה, און די פּעדאַגאָגן פֿון נבֿוכדנצרן האָבן געזאָגט פֿאַר דעם נבֿוכדנצר, אַז אַזױ װי דו ביסט אַ קעניג און ער איז אַ קעניג, ער האָט דיר גאָרנישט געטאָן, זע ער זאָל האָבן אַ װײַב, האָט מען זי אַרײַנגעלאָזט פֿונעם קױמען, האָט מען זי אַראָפּגעלאָזט, װײַל אין די תּפֿיסה, װער ס'גײט אַרײַן פֿון די טיר, קען נאָר אַרױסקומען טױט, דאָס איז געװען די געזעץ, מ'האָט אַראָפּגעלאָזט פֿון קױמען. פאר שרעק האט ס'זעהט אויס באקומען איר וסת, און זי זאגט אנטשולדיגט דו טארסט מיך נישט אנרירן, איך בין יעצט נישט ריין, אזוי האט ער געווינקען מען זאל זי ארויפשלעפן, איז דער אייבישטער אליינס, דער הייליגער באשעפער, האט חרטה געהאט פארוואס ער האט געזאגט כה אמר השם כתבו את האיש הזה ערירי, דער אייבישטער האט געזאגט כה אמר השם בשבועה ער וועט נישט האבן קיין קינדער, און ער איז געווען דער לעצטע נצר לבית דוד, ס'וואלט געווען אויס משיח, האט דער אייבישטער געזאגט. בירושלים לא קיימתם האסטו נישט מקיים געווען מצוות נידה, און דא אין די אין א וואלד אין אין בבל וואס דו ווייסט אז מארגן גייסטו שטארבן פון דא גייסטו נישט ארויס לעבעדיג האסטו אינזין געהאט צו האלטן נידה, זאגט דער אייבישטער ברענגט שוין אהער שנעל ברענגטס אפאר מלאכים איך דארף האבן. אז מען זאל מיר מתיר נדר זיין. און די מלאכים טרייבערן דעם אייבערשטן זיי פרעגן אים, זאג, האסט עפעס א פתח חרטה? זאגט ער, זיכער, ווען איך ווייס ווען אז ער איז אזא צדיק, ער האט נאך נישט געקענט מעמיד זיין די נסיונות אין ירושלים, אבער ווען איך ווייס ער איז אזא צדיק וואלט איך קיינמאל נישט געמאכט א שבועה, האבן זיי געזאגט, מותר לך, מותר לך, מותר לך, דאס ווערט געברענגט אין. צוויי פלעצער, עס איז אין מדרש, עס איז באריכות. שווער צו זאגן אזא מעשה. אבער למעשה די גמרא אין סנהדרין דף לח עמוד א' איז ברענגט עס אבער עה די גמרא ברענגט נאר אז עס איז נתעבר געווארן מעומד עס איז גאנץ בקיצור אבער רש"י ברענגט צו דא אז אין מדרש אגדה אין ויקרא רבה אין סוף פרשת מצורע ווערט געברענגט די גאנצע מעשה באריכות. עניוועי, איז האב איך אנגעהויבן צו וויינען אזוי ביי מיר, אוי, ברוך השם איך קום דא מאכן א מקווה, א מקווה טהרה בישראל, נישט איינס, יעצט מאכט מען דא דריי, זיין א צענטרעל באס סטעישאן פון מקווה'ס, און איך ארבעט אויכעט אז ס'זאל זיין גבירים וואס זאלן עס באצאלן, אין לאנדאן האט מען מחליט געווען אז אזוי ווי ס'איז נישט דא גענוג פלאץ אין די מקווה'ס גייט מען נעמען נאך פינף פונט זיך צו טובל'ען, פרעג איך וואס גייט זיין מיטן געלט ווען ווען כדתיא ווען דער רב דארטן דער שייגעץ. פרוים פאדווא וועט שטארבן וועט כדתיא האבן נאך א מיליאן פאונד ס'א דזשאוק וואס דא גייט פאר איך ארבעט יעצט אז אין די גאנצע מדינה זאל מען נישט נעמען קיין געלט זיי האבן יעצט געהעכערט דא אויכעט אויף אפאר שקל איך וויל מען זאל עס אראפ נעמען און אז מען וועט ברויכן וועל איך צושטעלן דאס געלט איך וועל גיין נאך געלט איך גיי די גמרא זאגט דארטן אז ווער האט געהארגעט דארטן אין פילגש בגבעה די סנהדרין וואס משה רבינו האט געשטעלט האבן זיי געווען ריספאנסיבל פאר דעם פארוואס וואלט מען געדארפט גיין מעיר לעיר אנטון זיך אזעלכע קייטלעך און גייען נאך געלט, ביי אונז געט מען דאך נישט קיין צדקה, ביי אונז כאפט מען משוגענע מישענס וואס איז קיינמאל נישט געשעהן, און מען מאכט א גאנצע דאס, און מען גנב'עט אפ אן עולם געלט. עניוועי, כ'האב געהאט א גרויסע הנאה אז כ'בין דא געווען, און כ'האב צוגעשטעלט איינער זאל דאווענען פאר מיין טאטן, פארן עמוד, קדיש האב איך געזאגט, אבער דא זאגט מען דאך נישט קיין קדיש נאך, ביי די ספרדים זאגט מען נישט קיין קדיש יתום נאך עלינו, סאו ברוך השם מ'האט געזאגט דעם יום, און נאכן יום האט מען געזאגט קדיש יתום. עניוועי, בקיצור, איך בין דא געווען אין די בית מדרש און מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע געדאנק, און איך מיין אז ס'איז אמת אויכעט, יעדער מענטש מעג דאך זאגן זיין מיינונג, דער גערער רעבע רב אברהם מרדכי האט געזאגט, פארוואס איז נישט ארויסגעגאנגען דער צארן פונעם אייבערשטן אויף די ספרדישע אידן? פארוואס איז נאר ארויסגעגאנגען דער צארן פון אייבערשטן אויף די אשכנזישע אידן? האט גערער רעבע געזאגט, ווייל זיי רעדן נישט אין קיין שול. יעצט, אונז ווייס מיר אז דער זוהר הקדוש זאגט אז ווער ס'רעדט אין א שול איז אזוי ווי א כופר בעיקר, די אלע זאכן ווייס מען, אבער ס'איז דאך נישט ממש די זעלבע, ס'שטייט כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ס'איז דאך נישט ממש די זעלבע, די פשט איז אז ס'איז אזוי הארב אז ס'איז ממש כאילי, ס'איז דא א גמרא כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו דער כאילו נחרב בימיו. וואס עפעס כאילו? דער כאילו דאס איז נחרב געווארן, די כל הכועס כאילו, די קלייניקייטן וואס מען מיינט אז ס'איז גארנישט, דאס איז נעבעך נחרב געווארן. עניוועי, אזוי האט דער גערער רבי געזאגט, איך גיי מיך נישט קריגן מיט אים ווייל ער איז נישט בר פחתי וריבי, ער איז נישט אין מיין עלטער, ער איז נישט אין מיין געגנווארג און איך בין נישט אין זיין געגנווארג. איך וועל אייך אבער זאגן עפעס א אינטערעסאנטע זאך, איט מייט סטרייק יו. די אמת איז, די ספרדים, בפרט נאך דא אין ארץ ישראל, יעדער רעספעקט איינער דעם צווייטן. יעצט, איך וויל למשל געבן א משל. ווען איך וואלט געדארפט עולה זיין, זיי האבן אנדערע הפטורה וואס זיי זאגן, נישט די הפטורה, די ברכות נאך די הפטורה האבן זיי געוויסע אנדערע זאכן וואס זיי זאגן, און ס'דא דער מענטש וואס ער זאגט די הפטורה ווען ער לאזט אויס מקדש השבת, זאגט ער אליין אמן אויכעט, זיי האבן אנדערע מנהגים. יעצט לכאורה ווען דאס זאלן זיין סאקמערע קאקמערע צו אונגערישע אידן וואלטן זיי דאך געהארגעט מענטשן פאר יעדע נארישקייט. לאמיר זאגן בעלז, כ'האב געזאגט אז זענען אייביג געווען רוצחים. אונזער רבי האט אמאל פארציילט אז בעלזער רב האט אים צוגעשיקט רב ישכר דוב ער זאל דאווענען פארן עמוד, און אין סיגעט האט מען אנגעהויבן עד הנה. האט דער רבי אמאל דערציילט דא אין אמעריקע עד הנה ביז יעצט פיל איך נאך די מכות וואס מען האט מיר געגעבן ביי עד הנה. אזוי האט דער רבי געזאגט. רוצחים! ווי האט רבי אהרן געזאגט? אין בעלז האט מען געזאגט כהנים ארויס! און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך האב עס נישט געוואלט ארויפברענגען אבער די בעלזער חסידים האבן מיך אנגעקאלט האסט געזאגט זענען געווען רוצחים, האסט פארגעסן די עיקר שבעיקרים פון די מעשה, זאג איך אים וועלכע איז דאס? איך בין דאך נישט קיין בעלזער חסיד, זאגט ער דער בילגורייער רב איז געווען א הייליגער איד. בעלזער רב האט נישט געוואלט אוועק גיין פון באכניע פון לאגער נאר אז ער קומט מיט, פארוואס? ווייל בעלזער רב איז געווען אין הימל, השמים שמים להשם, אז מען האט געדארפט האבן עסקנות אויף די וועלט האט ער געמוזט האבן בילגורייער רב האט זיך נישט געקענט רירן אן אים, ער איז נישט געווען א גאנצער ברודער נאר א האלבער ברודער אבער האט זיך נישט געקענט רירן אן אים, בילגורייער רב איז געווען א חכם מיט ביידע פיס אויף די וועלט, ער האט געהאט אן אפערעישן, בעלזער רב האט אים גראדע געזאגט זאל זיך נישט אפערירן, ער האט געהאט אן אפערעישן, ער האט געהאט קענסער, און וואס איז געשען איז. אז מען האט אריינגעשיקט אן אחות א שוועסטער אין שפיטאל ווי ער האט געהאט די אפערעישאן און ער האט געזען ער איז דא אליין און ווייסט איך אן אחות קומט דיך צו זי הייבט אן צו טאטשן און צו פאטשקען האט ער געגאנגען און ער האט געזען ס'איז דא א ווינדע האט ער געגעבן א שפרינג ארויס און ער איז אראפגעפאלן ביטערליך צוקלאפט און ס'האט זיך אים אויפגעריסן די סטיטשעס און ער איז קיינמאל נישט געזונט געווארן, הי נעווער מעיד איט עפטערווארדס, דאס איז רוצחים געווען אלע יארן, קום איך דא אריין אין שול און איך וויל קויפן אן עליה, קום איך א אשכנזי, איך זאג דאך נישט ברכו את אמוני, איך זאג ברכי, דעי דאנט קעיר, ס'איז געקומען צו זאגן מפטיר, קודם האט ער מיר געפרעגט צו איך וויל ליינען די תורה, ווייל דא איז דא אסאך מענטשן וואס זיי ליינען אליין, זאג איך אים ניין, אזוי גוט ווי דיר קען איך נישט ליינען, חוץ דעם איך האב אן אנדער הברה, נאכדעם. פרעגט ער מיך צו איך וויל זאגן דעם נביא, זאג איך ניין, דאס איז ענקער מנהג, זאג. נאכדעם האט ער מיר אויפגעמישט צו זאגן די ברכות, ס'איז דא צוויי בלעטלעך איז געווען, ס'איז א תיקון קוראים און ס'איז געווען די אשכנזישע מיט די ספרדישע, האט ער מיר אויפגעמישט גראד די אשכנזישע, לכאורה אין בעלזא דהיינו וואלט איך געדארפט כאפן אפאר גוטע געזונטע באקסן, דאן וואלטן זיי געזאגט איך פארקויף דיר נישט, און ער איז נישט קלאר אין די שיטה, און די גאנצע גארביטש מיט די אלע ניין יארדס. כ'פארשטיי אז מ'איז נישט קלאר אין די שיטה קומט זיך מיתה, כ'בין שוין מסכים צו דעם, אבער רב אביש'ל איז אויך נישט געווען קלאר אין די שיטה, און סאטמאר רב ווען ער געדאוונט אין בעלז און די בעלזער רב האט אים מכבד געווען איז ער אויך נישט געווען קלאר אין די שיטה, וואס הערטס אויף מיט די שטותים, די שטותים האבן געפייגערט צו נאר אויף אזוינפיל ס'האט אראפגעברענגט די אינגעלייט מיט די בחורים פון אמונת השם אויך, ווייל איך באקום דאך נעבעך די ביטערע טעלעפאן קאלס האלט איך אין איין הערן נאכאמאל און נאכאמאל, וויאזוי זאל איך גלייבן דעם רעבן אז ס'איז שמע ישראל ווען ס'איז געקומען ווינטער נאכט האט ער מיר אראפגעצויגן דעם זיפער און און ער האט מיך געלערנט קדושים תהיו. אז ער האט עס נישט געגלייבט פארוואס זאל איך עס גלייבן? און פארוואס זאל איך אים גלייבן אנדערע זאכן? ס'איז א מורא'דיגע טראגעדיע וואס מ'טוט מיט דעם. דער ריבוי השיטות ווייזט א שיינקייט. כ'וויל אייך עפעס פרעגן, האט שוין אמאל געזען ווי שיין א רעינבאו איז? אררייט ס'איז א. ס'איז א קללה, אבער ווען ס'קומט פון רעגן, ווען די זון איז אינעם זעלבן טאג ווען ס'רעגנט דעמאלטס איז עס נישט קיין קללה. האט עטס אמאל געזען ווי שיין א רעינבאו איז? עס האט זיבן קאלערס, די קאלערס מאכן די שיינקייט, די ריבוי השיטות אז איינער קומט אריין מיט אזא טלית קטן איינער קומט אריין מיט אזא טלית קטן איינער קומט אריין אזוי און איינער קומט אריין אזוי איז די ריבוי השיטות ווייזט אז ס'איז דא א תורה, איך האב געמאכט א מקווה אין ספרד, א ספרדיש רב האט מיר געגעבן א מתנה א. טלית, אַ װײַסן טלית, אַזױ װי די ספֿרדים גײען, און אָן אַן עטרה, װײַל דער אַר״י הקדוש זאָגט, אַלע פֿיר קאַ, אַלע פֿיר זײַטן זענען די זעלבע קדושה. נאָך אַרײַנקומען דאַװענען אין סאַקמער, קאַקמער און קלײמער, מיט יאָרן צוריק, דאָס איז נאָך געװען פֿאַר איך בין געװען אין חרם, איז געגאַנגען דאָרט אַ ייִדן, װעט זיך מאַכן חוזק, קוק, ער גײט מיט אַ װײַסן טלית, ער גײט מיט אַ װײַסן טלית, העי, װעיט אַ מינוט. דאס איז א ספרדישע טלית וואס א ספרדישע רב האט מיר געגעבן, ס'האט געהאט די חוליות, ווער ס'ווייסט וואס דאס איז, מ'מאכט ביי יעדן קניפ א חוליא, און דער איז נאטינג ראנג, א מענטש מעג אנטון דאס אויכעט און דאס אויכעט, איך געדענק פאפא רב זכרונו לברכה האט אמאל ביי אן עירוב האט ער געזאגט יעצט וועל איך די יאר אזוי מאכן, האט מען אים געפרעגט רבי פארוואס, זאגט ער איך וויל, ס'איז דא א שיטה דארט און דארט, איך וויל אלעס ווי מ'זאגט אמאל מקיים זיין. דער ריבוי השיטות ווייזט אז ס'איז דא א גרויסע תורה פון הימל, און אז טאמער יענער טוט אנדערש ווערט מען אינגאנצן משוגע, איך האלט אז די. נישט דאס איז דער חטא וואס מען האט געהאט, מען האט איינער גערודפ'ט דעם אנדערן אויסגערודפ'ט פאר גארנישט, איז אין האזיני אין שירת האזיני אין דברים ל' ב', פסוק י א שטייט אזוי. כנשר אזוי ווי אן אדלער. דער פויגל וואס פליט די העכסטע יאיר קינו. וואס ער גייט נישט אריין פלוצלינג צו זיינע קינדער, ער קלאפט אריין קודם כדי זאלן זיך נישט דערשרעקן, יאיר קינו איז מעורר די נעסט, די קינדער וואס זענען אין די נעסט, על גוזליו ירחף, ער שוועבט. אויף זיינע פייגל, ער רירט זיי נישט אן, ער גייט נאר לעבן זיי, די זעלבע אויך האט דער אייבערשטער, ווען ער איז געקומען געבן די תורה, האט ער זיך נישט באוויזן פון איין ווינקל נאר פון אלע פיר ווינקלעך, אזוי ווי ס'שטייט, השם מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן, ער איז געקומען פון אלע זייטן, ואתה מרבבות קודש, ער האט מיטגעברענגט די מלאכים.

מיד ויסע מלאך אלקים ויבוא בין מחנה מצרים, בקיצור. דער אייבערשטער זעהט אז אידן הרג'נען זיך צווישן זיך, זאגט ער איך וועל מאכן אן ענדע, ווייל אז טאמער וועט איינער מאכן אן ענדע מיטן צווייטן וועט עס זיין א חילול השם, דער חילול השם וועט זיין גרויס, ווען אונז קריגן מיר זיך זאגט דער אייבערשטער איך וועל זיי אפווישן, אל טעיק דעם אף דע מעפ, און דאס איז פארוואס איז געווען דער גרויסער חורבן. מען האט זיך געהארגעט אין פוילן, ס'איז געווען דער הונגער גרויס, מען האט צוגע'גנב'עט איינער ביים אנדערן, מען האט געגעבן טרייפות צו עסן, דאס איז אויך געניי, דו געבסט יענעם קשיות, דער וואס האט געווען דער גרעסטער מיליאנער דער גערער, א גערער חסיד, געווען פון די נאנטסטע ביים גערער רעבן, האט מען אים געכאפט אז ער פארקויפט פערדן פלייש. און די זעלבע איז געווען ביים דברי יואל, דער וואס האט אויפגעהויבן דעם בעכער ער זאל זאגן יום השישי, ער האט געהייסן ריינעץ, דער ריינעץ, ער האט אפגעהארגעט, איך האב געהערט זאגן אַכט און צוואַנציק יונגעלייט האט ער נעבעך געהארגעט אויף טויט, ער האט זיי גענומען אין וואלד, ער האט געוואלט מיט זיי רעדן ביזנעס, ער האט זיי צוגענומען דעם נדן, און די סוף זענען געווען די פרויען עגונות. און דעמאלטס הער איך זאגן אז דער ויגיד יעקב האט זיך אריין געמישט און ער האט מודה געווען, מען האט אים געכאפט און ער האט מודה געווען, מען האט אים איינגעזעצט אין תפיסה און ער האט היינט קינדער אין בני ברק. ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן דוד שפירא. וואס האט זיך אריינגעזעצט אין די קאר וואס מען האט געהאט צוגעשטעלט פארן סאנזער רב'ס א זון ר' שייעלע טשויבער. זיך אריינגעזעצט דארט און עפעס א גראבער שייגעץ. און ער האט אויך געסטראשעט אז אויב מ'ווארפט אים ארויס פון די קאר העט ער גיין מסר'ן. ס'בעלזער רב האט געזאגט אין דוחין נפש מפני נפש, ער האט זיך אריינגעזעצט זיצט ער שוין. כ'מיין איך גיי מיך נישט קריגן מיטן בעלזער רב, און זיין בעלזער רב האט געקענט זיינע שקצים, ער האט געוואוסט אז ער איז עלול צו מסר'ן אויך. און דער אמת, דער סאטמאר רב מיט רבי שלום לעזער'ן זענען ארומגעפארן אין גאנץ אונגערן צו שאפן געלט, אז מען זאל ראטעווען ר' שייעלע, און למעשה אזוי ווי ס'איז געווען דריי פלעצער האט מען שוין געוואלט מיטנעמען בעלזער רב אויך, איז געקומען בעלז, מען האט ארויסגעשטופט ר' שייעלע, מען האט נישט געווארט אויף אים, און מען האט מיטגענומען די גאנצע פעמילי, אויך דעם שייגעץ דוד שפירא. ער געקומען אמאל אויף אמעריקע, כ'דענק כ'בין א יונגע, און די רבי האט געזאגט דעם שייגעץ וויל איך נישט אויפנעמען. און דעמאלטס האט ר' שלום לעזער געשאלטן דעם בעלזער רב מיט קללות נמרצות. אזאנס טוט מען? דאס איז אלטע רוצחים! האט דער אייבישטער געזאגט אז זענטס רוצחים? דאונט ווארי אבאוט איט, איך וועל ענק אראפנעמען פון די מעפ ווייל ס'וועט זיין א בזיון צו זאגן אז א איד הרג'עט א איד. לעיזער קעסטמאן מיט זיין זון יואל, ווער ס'איז רעספאנסיבל פאר די רציחה פון דעם שטארק? ווער ס'איז רעספאנסיבל וואס מ'האט מיך געשאסן? ווער ס'איז רעספאנסיבל וואס מ'האט מיר געגאסן בליטש? אזוי פירן זיך אויף אידן? זענטס דאך ממש די נידריגסטע! זאגט דער אייבערשטער וועיט א מינוט, איך קען מיר נישט אפארטן אז די אידן לאכן פון מיר מיט מיין תורה און די גוים קוקן דאס צו, למה יאמרו הגוים, זאגט דער אייבערשטער ווייסטו וואס, איי וויל ווייפ הים אף, נאר טאמער ער וועט אראפ נעמען נאר די שלעכטע נישט די גוטע, דעמאלטס וועט דאך נישט בלייבן קיין בחירה, נעמט דער אייבערשטער די בעסטע אויכעט, דאס איז פארוואס דאס איז געקומען די מלחמה, און פארוואס איז ביי די ספרדישע אידן נישט געקומען די מלחמה, ווייל זיי האבן נישט די קראנקהייט. איך קום אריין, מיינע מנהגים מיינע מנהגים, זיינע מנהגים זיינע מנהגים, און אזוי שיין איז אין ארץ ישראל, דאס איז דער תיקון פונעם חטא, איר גייט אין יעדע שול העט איר הערן אזוי, יתגדל ויתקדש שמי רבא, און מען העט הערן די זעלבע צייט, יתגדל ויתקדש שמי רבא, און נאכדעם ביי יהא שלמא רבא ווייסט יעדער אז די ספרדים זאגן א גאנצע אריכות שיזבא רפואה מיט אלעם, איז יעדער ווער ס'זאגט קדיש אין א שול שטעלט זיך אפ דעמאלטס. און מען זעהט צו ס'איז דא א ספרדי וואס ער זאגט זיינע אריכות, ווארט מען און נאכדעם ענדיגט מען אינאיינעם ואמרו אמן. דעיס העט ברענגען משיח, נישט די אלע רישות, די אלע רישות וואס עטס האטס אין ענק דעיס העט קיין משיח נישט ברענגען, און בעסט קעיס סינעריאו זאלט איר וויסן, כ'בין דא יעצט אין ארץ ישראל, מען רעדט דא אז ארץ ישראל מוז אריינגיין צו די אראבישע מדינות און זיי מוזן אריינגיין צו די פאלעסטינער, ווייל זיי זאגן זיי האבן. צען טויזענט מיסעלס איינגעפלאנצט, זיי זאגן ווען פינף זאלן נאר אנקומען אויף ארץ ישראל, נישט קיין סך פינף, און פינף וועלן דאך אנקומען ווייל ס'איז זייער נאנט, דעמאלטס איז ווייפד אוט העלפט פון כלל ישראל, און זיי ווילן יעצט אריינגיין מיט כח באמבארדירן, וויפיל ס'עט העלפן ווייס איך נישט, אמעריקע האט אויך מורא. מורא פאר נארט קאריע, זיי זאגן נארט קאריע האט טויזענטער מיסעלס, זיי קענען אלע טארגעטס כאפן, על כל פנים פון די נאטא, פון די אמעריקאנער עלייס, און זיי האבן אזויפיל דערפון אז וויפיל דו זאלסט נישט האבן אנטי מיסעלס ביסטו אויף צרות. ס'איז אנגעפלאנצט טויזענטער ס'וויסן דער פון נארט קאריע קיין בהמה איז ער נישט, ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש אבער קיין בהמה איז ער נישט. און דאס איז וואס עטס דארפטס אנהייבן צו טראכטן, מען רייסט זיך איינער מיטן צווייטן, אקעי אהרלע איז קלאר אין די שיטה, זלמן לייב איז קלאר אין די שיטה, אויף וואס רייסט עטס ענק? סתם פרייוועט זאכן און. צו לאנג וועט דאס נישט אנהאלטן. און דאס איז מיר בייגעפאלן ווען כ'האב עולה געווען מפטיר, און מ'האט מיר געגעבן איך זאל זאגן אויפן אשכנזישן נוסח די הפטורה. ס'איז ממש איז אנבעליוועבל. דאס הייסט איין כלל ישראל. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. כ'בין געגאנגען דא שבת שפאצירן, כ'מעג דאך גיין שפאצירן, ניין? עניוועי, איז א מורא'דיגע זאך. דא אין די שול וואו איך דאווען שפארט מען צו אלע דעם גאנצן שול בייטאג. איז דא א גבאי געשטעלט אויף דעם, פרעג איך אים פארוואס טוסטו דאס, זאגט ער, השתוללות בקטינים, ער קען נישט מיין נאמען אבער די איידיע ווייסט יעדער איינער, ברוך השם איטס גוד, און כ'האב געוואלט זאגן ווען איך קוק דא למשל אין בית וגן ס'איז אלעס איז געבויעט, איך איך גיי דאך אויף בני ברק אויך, איך בין געווען א שבת אין עפעס א אין אנדערע פלעצער פאר א האלב יאר צוריק, כ'בין געווען אין מודיעין, מודיעין עילית. ס'איז געווען א איד, ער האט געהייסן רבי יונתן שטייף זכרונו לברכה, ער פלעגט יעדן טאג גיין צום באס ווען די קינדער גייען אין חדר, יעדן טאג. איז א איד פרעגט אים, רבי איר האט קינדער אין חדר אז איר קומט יעדן טאג? זאגט ער, ניין איך האב נישט קיין קינדער אין חדר. פרעגט ער, נו וואס קומט איר יעדן טאג? זאגט ער, איך קום קוקן וואסערא נקמה איך האב אין דעם היטלער, מען האט געזאגט ער האט אויסגעווישט גאנץ כלל ישראל, ס'איז שוין נישט געבליבן קיין זכר און ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר, און קיין עין הרע יעדעס קינד איז א גירא בעינא דשטנא. ס'איז דאך נישט היטלער, ס'איז דאך געווען די סמך מם. א גירא בעינא דשטנא. ס'איז מורא'דיג. כ'קוק אין די נייע שטעט כ'בין קיינמאל נישט געווען שבת דא אין די שטאט. אפילו אין די וואכן בין איך מסתם קיינמאל נישט געווען. ס'הייסט בית וגן. איך וויל אייך זאגן קיין עין הרע דער ריבוי אוכלוסין אזאלכע זיסע יונגעלעך מיט מיידלעך אין אלע עידזשעס. מ'וואטשט, מ'שפילט זיך דא. ס'דא וואס זיי וואטשן. איך זעה יעדער געבט אבאכט. יעדער קען מיין דרשה. איינער האט מיר דא געזאגט. גערעדט. כ'טרעף אים אין שול, זאגט ער מיר, העלאו, דא אויבן אין די שול ביי די גר"א. זאגט ער, רב איד, איך הער דיך אויס יעדע וואך, איך קען דיר זאגן וואס דו האסט געזאגט דעם פרייטאג. זאג איך אים, נו, געזונטערהייט, מ'וואטשט, מ'טוט, איז יעדעס קינד איז געוען וואלנערעבל פאר חזירים, געוען וואלנערעבל פאר ברוך מרדכי'ן, געוען וואלנערעבל פאר אנדערע חזירים, און מ'האט צוגענומען פון זיי דעם פלעזשער, מ'האט צוגענומען אז די קינדער זאלן פאלן ווי די פליגן, פאר חזירים. איז ווען איך גיי און איך קוק דאס צו, זאג איך גירא בעינא דשטנא, און דאס איז וואס איז געווען אין די הפטורה. אין די הפטורה איז געווען ויעמד השטן לימינו וועגן די קינדער. דארט איז געווען די קינדער פון יהושע זעלבע דא אויך, ויעמד השטן לימינו, ער קוקט זיך אום, אוי דו האסט דא געהארגעט די די פלעזשער, די חזירים קענען נישט יעצט זיך אינדזשויען, אוי וויי, קוק וויפיל טויזענטער קינדער גייען זיין בני תורה און ערליכע אידן, און אזויפיל מיידלעך גייען ברענגען וואוילע קינדער אויף די וועלט. אזוי. דאס איז דער קידוש השם. לעבן די שיל ווי איך בוי די מקווה, בויעט מען יעצט א גרויסן מיידל סקול, א גן. נו אזוי דארף זיין. און דא איז דא אן אנדערע וואס איז נעבעך דא פאר אוטיסטישע קינדער צען שטאק הויעך, א רב פרעגט מיך דא אין בית מדרש פרייטאג, איך וועל ענדיגן די מקווה, וואס קלער איך צו טון? ניין, ער געוואלט וויסן וואס כ'האב אויפן סקעדזשועל, זאג איך אים, זעסט דא שטייט די הערי ענד דזשענעט וויינבערג בילדינג? זאג איך אים. איך בעט דעם אייבערשטן אז ווען כ'וועל ענדיגן די מקווה זאל איך קענען בויען אזאלכע זעקס בנינים, אזאלכע ריזיגע זעקס בנינים פון צען שטאק הויעך, אלץ פאר אוטיסטישע קינדער. אנבעליוועבל! כ'קען פארשטיין זיי זאלן אלע האבן א רפואה שלימה, אבער אבי מ'זארגט זיך! איינער זארגט זיך פאר די קינדער? ביי אונז איז נישט דא ווער ס'זארגט זיך, אונז האבן מיר פראגרעמס דא, מ'גייט צו גוים, און ס'איז דא קינדער וואס זענען אין די גאס, קיינער זארגט זיך נישט! דער עיקר איז אז ס'שטימט נישט מיט מיילעך שטערן, און מיט דעם יצחק שטערן, און מיט די אלע שקצים. און מיט דעם דוד שמידל מיטן פידל, ווייל דארטן ווי זיי קענען נישט מאכן קיין געלט, ברויכן זיי נישט, זיי האבן נישט אינזין אידישקייט. כ'האב אזא נקמה אין די שטערן חברה, כ'האב א נקמה, די רבנים לאכן היינט פון אים, א רב האט מיר געזאגט ווען איך ווייס ווען אז זיי זענען אזוי קאראפטעד וואלט איך נישט געגעבן מיין חתימה קעגן דיר אויך נישט, זאג איך דאס איז נישט קיין תירוץ. דו האסט מיך געדארפט אראפרופן און פרעגן הרב נחום וואס גייט פאר, דער איינציגע נארמאלער וואוילער רב איז געווען ווינער רב אראפגערופן און געפרעגט איר ווייסט וואס זיי ווילן, זיי ווילן אייך לייגן אין חרם, פרעגט ער מיך צו איך ווייס פארוואס, זאג איך אים דו האסט צוויי אידן אין דיין שול די פילערס די גרויסע מיליאנערן, וואס זיי זענען נכשל געווארן מיט א גויטע פאראיאר זומער, פרעגט ער אים פון וואנעט ווייסט איר דאס, זאג איך אים ווייל זיי זענען געקומען פאר ראש השנה פרעגן צו דאס איז א דאורייתא צו א דרבנן אז ס'איז א גויטע, און ער האט נישט געגלייבט. ער זאגט מיר קום צוריק מארגן, איך קום צוריק שפעטער דעם נעקסטן טאג, ס'הייסט ניין דאס איז געווען פרייטאג, ער זאגט קום צוריק זונטאג, זאגט ער יא ס'איז אמת, זיי האבן מיר געזאגט ס'איז אמת, זאג איך וואסטו געמיינט איך בין א ליגנער? זאגט ער אויב אזוי שרייב איך טאקע נישט אונטער, ס'איז צרות ווי א בארג, דער איינציגע וואס האט מיך גערופן איז געווען ווינער רב, יעצט איך בין אויף אים ברוגז ווייל ער וויל דעקן דא איינעם, משה'ליא טייטלבוים, ער האט אנגעמאכט א חורבן. ס'איז דא א אינגל, ער איז שוין עטליכע יאר נישט ארויס פון שטוב, און ער פירט זיך נישט אידיש, ער דאווענט נישט, ער בענטשט נישט, ער טוט גארנישט וואס א איד דארף טון, און ער טענה'ט נעבעך, וויאזוי קען איך טון די אלע דברים שבקדושה ווען איך בין אזוי טמא? מ'נעמט אזעלכע אומשולדיגע קינדער און מ'באגראבט זיי אויף אייביג, הי איז נעווער גאנע סי הימסעלף אוט אוו דיס, נעבעך. עס איז דא אן אנדערער וואס ער האט צוריק געגעבן פארן טאטן פערציג אלפים, ער האט אים אויסגעזאגט וואס ער האט געטון מיט זיין זון, און דער טאטע האט זיך גענומען דאס לעבן ווייל זיין זון איז אהיים געקומען אן א בארד מיט אלעם. דאס אלעס מעג מען? איך האלט אז דאס איז פונקט אזוי שלעכט ווי צו גיין מיט א שיקסע. און איך בין דא יעצט און אונז טריי מיר אים אויפצופיקן, אונז גיי מיר אריבער פאר די מדינה, זיי זאלן טון וואס זיי קענען. זאלן אים כאפן עט עני קאסט, ער מוז צוריק גיין אין דזשעיל, ער מוז פעיסן דעם קאורט סיסטעם, אויף דעם בין איך ברוגז אויפן ווינער רב, יענער זיין טאטע האט אים פארקויפט אפאר דירות דארט אויף ראדלידזש קארנער העריסאן, כ'האב געפרעגט ווינער רב, האט אייך געגעבן אומזיסט די דירות? זאגט ער ניין, נאר וואס ער האט אייך געגעבן א זכות קדימה, איר וואלט עניוועי געהאט א זכות קדימה, איר זענט א רב, נעמט אייך נישט אן פארן, און דא איז עפעס א איד, כ'קען אים נישט ביי נאמען אפילו, מ'האט מיר געזאגט ער איז א גרויסער בעל מקובל, זאג איך אים הער אויס, בעל מקובלים קען מען אונז אסאך. אונז קען מיר דעם פון צפת, אונז קען מיר דעם וואס ער האט געהאט די מחלבה, איך ווייס אפילו נישט אלע ביי די נעמען, און אונז קען מיר דארטן דעם אנדערן בעל מקובל לעיזער בערלאנד, איך וויל נישט הערן פון, קיצור ער וויל זיך מיט מיר טרעפן, גיי נעם מיר אן, ער קומט צו מוצאי שבת, הייבט אן צו רעדן פון די פרשה, פון וואנט ווייס איך זיכער ביי יעדע זאך, און נאכדעם קומט ער צו צו אים, צו דעם טייטלבוים, זאג איך אים אנטשולדיגט איך וויל אייך עפעס פרעגן, איר ווילט מיך דא משכנע זיין עפעס וועגן דעם טייטלבוים, ווייל טאמער יא גייטס אין דר'ערד. בקיצור, ער האט געזען איך רעד זייער ווילד צו אים, זאגט ער, יא, מען האט מיך געבעטן פון אמעריקע, ער אליינס, דער טייטלבוים, איז געגאנגען צו דעם בעל מקובל, און ער האט געבעטן ער זאל רעדן מיט מיר, זאל רעדן דארטן איינער פון מיין משפחה, ווייל איך האב א קרוב משפחה וואס ער דרייט זיך ביי אים, האט ער געבעטן ער זאל רעדן, האב איך אים געזאגט, רבי איד, איר קענט רעדן צום לאמפ, איר וועט פריער אנקומען ווי מיט מיר. זאגט ער, ער איז א גרויסער בעל מקובל, זאג איך אים, אלע בעל מקובלים האמער געכאפט ביז יעצט, ווארט ווען מען וועט אייך כאפן, זאגט ער, ניין ניין ניין איך טו עס נישט. זאג איך אים פון דעם אליין זעה איך אז דו טוסט עס יא. יעצט האב איך געוואלט זאגן שאפראנער רב האט געשריבן א בריוו וואס אונז מיר גיין אויפן דרך פונעם רעבן זכרונו לברכה דעם בלאפער מאכט מען נאך אלץ משוגע כ'האב געוואלט פרעגן דיין זון וואס איז נאכגעלאפן פרויען ביים עירוב דעם וואס מ'געט אים יעצט טיפולים ער נעמט מסתם נערוון פילן ער איז אזא סעקס פריק ער איז געווען מאלעסטעט אלץ יונגל. דאס איז אויך געווען אין דרך פון רבינו הי ו זכרונו לברכה, און די אלע קינדער וואס מען איז מטמא געווען אין חדר וואס איך האב געוואלט אפשטעלן און ברוך השם מען האט עס אפגעשטעלט למחצה לשליש ולרביע דאס האט מען געדארפט ארויסקומען קעגן מיר, דאס איז אויך געווען בדרך רבינו זכר צדיק לברכה, און דו שרייבסט זייער גוט, דו זיצט אויפן שטול פון דיין שווער, וויאזוי דיין שווער האט געהאט אזא מין נישט מזל ארויפצושטעלן אזא שייגעץ אויף זיין שטול, דאס איז דאך ממש ווייל.

וואס דו זאגסט איז זיכער נישט אמת, האסט גענומען א מענטש האסט אויף אים ארויסגעגעבן א בריוו און האסט בכלל נישט גערעדט צו אים, פארוואס ווייל דיין איידעם דער וואס האט געמאכט אפאר מעלעדעס חוץ איינס ווייסט מען ווער ווייסט וויפיל נאך, ווייל דער איידעם דער יענקל בער טייטלבוים האט דיר געהייסן זאלסט אונטערשרייבן וואס ער איז דיין באלעבאס? עטץ אזוי אויסגעשפילט? כ'האב הנאה ברוך השם, כ'האף מיר דארפן דארטן זוכן א מנין א צענט. ניין מיר ברענגען די קינדער. אזוי ווי דער שייגעץ שטערן, יצחק שטערן איז ארומגעלאפן ס'איז דא אזוינער ער הייסט נחום ראזנבערג ברענגט אונטער גאנץ אידישקייט ווען מען קומט אהיים פון קעמפ זאל מען גיין צו זיין הויז פראטעסטירן. שטערן, קענסט גיין פראטעסטירן ווי דו ווילסט, עטץ זענטס אפגעפארן און פלעיד אוט פיפל. מען זעצט אויפן סאטמאר רב'ס שטוהל, א מענטש וואס האט געדארפט האבן א שיקול הדעת וויסן ווי איין און ווי אויס, האט מען געזעצט זאלי די בהמה, פארוואס מוז ער זיין אין קאמפעטישן מיט אהרן? אהרן האט אויך נישט געטארט דארט זיצן, נאר אהרן לאזט זיך לערנען, ווייל אהרן האט דעם עולם. כ'הער אז ביי זאלי'ן אין בית מדרש יעצט, דער עולם אזוי צוקאכט, ס'איז נישט דא פופציג מענטשן וואס רעדן איינער מיטן אנדערן, דער זאלי האט זיך חרוב געמאכט, ער גייט נאך אסאך חרוב מאכן. יעצט די סאטמארע חיות זאגן אן אז קיינער זאל נישט קומען מיט קיין קעמערעס, פארוואס? ווייל די עסקנים האבן מורא מ'וועט זען ס'איז ליידיג. ס'איז דאך אזאלעכע לאו לייף ס'איז נישט צום גלייבן וואסערע א חברה דאס איז. יעצט איך בין דא אין ארץ ישראל כ'וויל ענק זאגן אז די רבנות האט ארויסגעגעבן יעצט א גאנצע זאך אז מ'האט ווידער געכאפט אז מ'ברענגט אריין פון די אראבער פון פאלעסטיין ברענגט מען אריין פלייש געפאקטע מיט ווירשטלעך מיט אלע זאכן און ס'שטייט אויפגעשריבן דערויף אז ס'האט א הכשר פון די רבנות. און זיי זאגן ס'איז שקר, זיי ווייסן נישט אפילו פון וואס דא גייט פאר, רבותי מ'קען שוין היינט גארנישט קויפן, ס'איז צרות. און אזוי דרייט זיך עס, און ס'דרייט זיך, און ס'דרייט זיך, און אזוי עסט מען, יעדער איינער עסט דאך נאר כשר'ס פארשטייט זיך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, עטס געדענקט ס'איז געווען אמאל די עי קעי פאליסי, ס'האט געהייסן די אלטע קאקער, אזוי אזוי אזוי האט מען עס גערופן, עס איז געוען אז מען האט געקענט מאכען פארן אלטן מענטש א פאלעסי, און זייער אסאך מענטשען האבן געלעבט דערפון, ר' מאטעלעס קינדער האבן געלעבט, זיי האבן אויך פארקויפט פאלעסיס, אנדערע רעבישע קינדער, ס'איז נישט קיין חילוק. אויף דעם חשבון האט מען געוואלט נעבעך הרג'נען יעצט, נישט יעצט, שוין לאנג צוריק האט מען נעבעך אראפגעווארפן די סטעפס איין מלמד, ר' אלטר שמחה, מען האט אנדערע זאכן געטוהן, ס'זענען געקומען צו מיר אויך איך זאל מאכען פאר מיין אלטן טאטן, פאר מיין אלטע מאמען א פאלעסי, און זיי הייבן אן צאלן, פארשטייסט ווען זיי ווערן מיד צו צאלן נאך א יאר צוויי מאכן זיי זיכער אז זיי גייען אין שפיטאל און זיי טוען אפ מורא'דיגע צרות. איך וועל נאך זאגן פאר ענק איין טאג, כ'קען נישט יעצט זאגן וועגן פערסענעל ריזענס, אבער איך וועל ענק נאך זאגן א משפחה וואס האט אויכעט אפגעהארגעט איינעם פאר הונדערט טויזענט דאלער, איך ווייס עס פון. פירסט הענד, באט עניוועי, וויל איך אייך זאגן יעצט, ס'דא עפעס א בחור וואס ער איז א מושחת, ער האט אן אנדערן וועג וואס ער טוט, ער ווייסט אז יעדער בחור איז משוגע פאר א מאטאר ביציקל, קויפט ער יענעם א מאטאר ביציקל, קאסט פיר פינעף טויזענט דאלער, און ער ער גיבט אים א מתנה, און ער הייסט אים סיינען געוויסע פעיפערס, ער זאגט אז דאס איז אז איך האב אינשורענס, וואטעווער איט איז. ויהי היום, איין בחור איז געהארגעט געווארן, ער, מ'האט אים אפגעווארט ווען ער איז געפארן מיטן ביציגל, די קאר האט געמאכט א דריי און נאכדעם איז ס'איז דא נאו פאלט אינשורענס, בקיצור א בחור איז געהארגעט געווארן. פאריגע וואך איז נאך א בחור שיעור געהארגעט געווארן, אויך וואס מ'האט אים געקויפט א בייק. פאר סאם ריזען האט זיין טאטע ארויסגענומען די ווידיאוס אבער עפעס איז געווען און ער טענה'ט קלאר אז מ'האט אפגעווארט זיין זון וואס ער האט געדארפט דורכפארן עפעס א גאס, טאקע אין בארא פארק, און די מינוט ער איז דורכגעפארן האט יענע קאר געמאכט א יו-טורן און ער איז אריינגעפארן בטעות אין אים, און יענער האט עפעס דרײַסיק פערציג סטיטשעס אין מח, ער איז געווען ממש אויפן טויטן בעט, איך ווייס נישט וויאזוי ער איז היינט, דאס איז געווען פאריגע וואך, איז זאגט מיר דער מענטש ער ווייסט נישט ווי דאס צו אנקומען, קודם מאכט ער ביי די פאליס א גאנצן ריפארט, אבער צו ס'העט אנקומען ערגעץ צו נישט ווייסטו נישט, קענסט דאך די חברה האבן ביי סיקסטי סיקס האבן זיי דאך פראטעקשאן, צו זיי האבן געהאט, קען זיין זיי האבן שוין נישט, אבער איך וויל זייער שטארק מעורר זיין דעם עולם, ס'דא א נייע וועג וויאזוי מען מאכט געלט, ס'דא א בחור א מושחת וואס ער געבט פאר אלע יונגע בחורים בייקס, די מאטאר ביציקלעך, די וואס מען קען דרייוון אן א לייסענס, און ער געבט דיך א ווארט אפ און ער פארט דיך אראפ. צו ער ווארט דיך אפ צו אן אנדערער, ס'איז שוין נישט קיין חילוק. וויל יעדן איינעם זאגן זאלסט זאגן דיינע קינדער אויב איינער געט דיר א בייק פאר גארנישט דער איז א ריזן פאר איט ענד איטס ווערי איזי יו שוד לוז יור לייף אן דיס בייק סא יעדער זאל זיין זייער קערפול ביקאויז דעס איז די נייע סיסטעם וויאזוי מען מאכט געלט אין ווילימסבורג כהאב ענק געהאלטן אין איין מסביר זיין מען שלאגט זיך מיט חיילים מיט סאלדאטן זיי זענען שטערקער ענד עטס ווייסט סאיז אלעס א בלאף סאיז נאר אזוין פיל עטס ווילטס נישט אז מען זאל דורך גיין אין ענקערע געגענט כדי מען זאל נישט זעהן א חסידישע בחור וויאזוי חסידיש אינגעלייט גייען אויך אין מיליטער עניוועי, זיי האבן יעצט געמאכט א נייעם אפמאך אז ווען דער בעלזער רב איז געגאנגען חתונה מאכן לעצטע וואך האט געדארפט זיין א גרויסע הפגנה פון די אלע חיילים וואס מ'האט זיי געשלאגן, זיי גייען מאכן א הפגנה א יעדער זאל זעהן, און ס'גייט ווערן לעבעדיג אין די גאס. עטס קענטס נישט מיט יעדן אנהייבן. עניוועי. ס'דא כיכר סלאנים און ס'דא כיכר פעלז, די חיילים בשעת ווען ס'גייט זיין דארט די גרויסע חתונה גייען זיי פראטעסטירן יעדער זאל זיי זעהן, די זעלבע האב איך אויך געטוהן, מ'האט געמאכט א פראטעסט קעגן אינטערנעט, אינטערוועש, בין איך געשטאנען אינדרויסן מיט הונדערט צושלאגענע יונגלעך מיט מיידלעך און זיי האבן געזאגט, זיי האבן געטראגן סיינס לאנג ביפאר די אינטערנעט ערע

דעטס איט, יו גאנע לערן די הארד וועי, עטס זענטס בירגער אין מדינת ישראל אדער אין אמעריקע דזשאסט לייק עניבאדי עלס און יעדער האט די פרידאם אוו ספיטש און די סאקמער קאקמער מיט בעלץ שמעלץ דאס איז אלעס אלטע זאכן דאס איז היינט נישט דא. האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.